א גוטן ערב שבת קודש פרשת משפטים. שוין, ס'האט זיך אנגעהויבן. עטס מיינט זיך אז אלעס גייט אזוי גרינג? ס'גייט גארנישט אזוי גרינג. אלעס איז גוט אין דר'ערד ווען ס'קומט צו אידישקייט, איז דער בעל דבר דער באלעבאס. עניוועי, ס'געווען אזוי. כ'ארדער טיילס פון ניו יארק כ'האב אנגעזאגט אז מ'זאל ארדערן. די וואס איך ארדער פאר מקווה'ס, ס'איז אדער גרין אדער בלוי, דארק בלוי אדער גרין, און ס'איז דא דא א ראש הקהל, זעהט אויס אים האט עס נישט געפאלן, ווייל ס'איז געווען א מעשה, איינמאל בין איך געגאנגען מיט איינע פון די פיר רבנים וואס זיי נעמען קער פון די מקווה, וואס האט מיר אליין געזאגט ער וויל נישט נעמען קער, דער רב האט זיך אים ארויפגעלייגט ער איז ביזי לערנען, ביי אים איז א אשה נידה נישט אזא גרויסע עוולה ווי ער'ט מבטל זיין א מינוט פון תורה. עניוועי, איז וואס איז געשען איז אז ער איז געגאנגען און ער האט גענומען און געלייגט טיילס אויף די כלים מקווה, דאס נאך פאר מיין פאר איך בין דא געווען, האט ער געזאגט, איך האב אים געפרעגט פארוואס האסטו געלייגט אזאלעכע טיילס אויף די מקווה, דאס איז דאך נישט כשר'ע טיילס, איך מיין ס'האט דאך חקיקות אין די פראנט אויך, און אויף דעם זיצט די וואסער. זאגט ער, איך וועל דיר זאגן די אמת, איך ווייס, איך האב עס נישט געוואלט לייגן, אבער דער ראש הקהל האט נישט געגליכן די וואס איך האב גענומען, האט ער עס געטוישט פאר די. פיין, סא זעה איך דאך שוין יעצט אז נישט דער רב איז באלעבאס, ס'דא דא פיר רבנים, נאר דער באלעבאס איז דער ראש הקהל, אזוי ווי אין אלע קהילות פון סענטרעל און סאוט אמעריקע, ראש הקהל איז באלעבאס. כ'געדענק ווען כ'האב געמאכט די מקווה אין ווענעזוועלע, איז געווען א מקווה וואס איז געווען פסול, דער רבי קאהן האט געזאגט פיקס אלעס טו וואס מ'קען וואס דו דארפסט, און און זיי וועטן אלעס ווי מען זאגט באצאלן, נישט פאר מיר באט וואס איך וועל הייסן. רב פרץ איז מורא'דיג צופרידן געווען, ער האט דעמאלטס צוגעקוקט וויאזוי איך ארבעט, און זעהט אויס דער רב קאהן האט גוט געקענט מקוואות און ער האט געזאגט אז איך מאך א מעסטער דזשאב. הא, איז דאך גוט. ס'געגאנגען יעצט, ער האט מיך גערופן פאר די מקווה, האב איך דעמאלטס געזאגט. איך בין געגאנגען קוקן נאך צוויי מקוואות, פרויען מקוואות מיט א כלים מקווה, די כלים מקווה איז געווען זייער נישט גוט, די צוויי פרויען מקוואות איז געווען אינגאנצן נישט גוט, זיי געבעטן מען דארף עס פיקסן, אז מען זאגן אים דער ראש הקהל מיט געלט מיט מעשות, האב איך געזאגט אזוי הערט מיך אויס, סאטמאר רב האט געזאגט אז א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ, אז עטס האטס נישט קיין שמירה העט מען ענק ארויסקאפען ווי די דאגיס, ווייסט וואס איז געווען? עטס עטס לאכן, נישט ווייל איך וויל נעמען קרעדיט פאר מיר, איז געווען אז א האלב יאר שפעטער איז געווארן איינער טשאוועז, ער איז געווען שוין דארטן די דאס די פריים מיניסטער, און ער האט זיך געוואלט מאכן אז ביז עפעס צען פופצן יאר דארף מען נישט גיין וועהלן, און א גרויסע שונא ישראל, איז געפארן צו די אראבישע לענדער, האט ער געזאגט מען דארף ארויסווארפן די אידן פון פאלעסטיין, פון ארץ ישראל. עטס געדענקטס ביזט אום די אלע. און אלע אידן האבן געמוזט אנטלויפן ס'איז נישט געבליבן נאר די ארעמע לייט וואס האבן נישט קיין געלט פאר א טיקעט אוועקצולויפן און די רב פרץ איז אויך אוועקגעלאפן און די רב קאהן איז געלאפן דעמאלטס אויף ארץ ישראל און דאן קען זיין ס'איז צוריק געקומען כ'ווייס נישט אבער למעשה זיי ווילן נישט פארשטיין אז א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ. עניוועי, איז געגאנגען האט מיך גערופן ממש ווי אז דער ראש הקהל האט נישט ליב געהאט די טיילס פאר די כלים מקווה האט מען געטוישט זאג איך וואס הייסט איך פארשטיי נישט דער ראש הקהל איז דא באלעבאס זאגט ער יא שוין. פארטיג. בקיצור איך בין געגאנגען כ'האב איבערגעלאזט פונקטליך ווי מען זאל עס ארדערן, כ'האב געגעבן די טעלעפאון פון איינעם קרית דזשאעל טיילס, דארט קויף איך געווענטליך פאר די מקווה'ס אין אויסלאנד, און כ'האב אנגעזאגט פונקטליך פארן רב זאלסט ארדערן אדער לייט גרין אדער בלו, און זיי האבן זיך גענומען קריגן מיט מיר אז זיי ווילן נישט האבן צוויי פארבן אין א מקווה, איין קאוד זאל זיין אלעס. האבן זיי געוואלט מאכן אז די אויבערשטע העלפט זאל זיין פון די זעלבע שטיינער ווי די ווענט איז, האב איך אים געזאגט דאס קענסטו נישט ווייל די מקווה איז רינדיג, ס'איז נישט רינדיג אבער ביי אלע עקן איז אביסל רינדיג, קענסטו דאס נישט מאכן, עסט דאך מוזן נעמען שניידן די גרויסע שטיינער און דאס איז נישט גוט ווייל ס'וועט אריין גיין וואסער, ס'וועט ווערן מיט די צייט סעטשורעיטעד, מסביר געווען נוץ געהעריגע קליינע טיילס, עניוועי זיי האבן גענוצט, און כ'האב זיי געזאגט אזוי אויף די ווענט קענסטו לייגן וואס אימער דו ווילסט, פסול'ע נישט פסול'ע, ס'אינטערעסירט מיך גארנישט. אויף די ווענט לייג וואס דו ווילסט, קומען צו די פלאר, דארט וועסטו האבן א פראבלעם ווייל ס'איז דא א דין פון אשה לא תעמוד על כלי. איז פאר דעם אשכול אריין א שיגעון אין קאפ אז ער וויל האבן די זעלבע קאלער די ווענט מיט די פלאר, און ער האט גענומען, ער האט אנגעקאלט דעם מענטש פון קרית דזשאעל טיילס, האט אים געזאגט שיק מיר אריין א פיקטשער פון די קאטאלאג פון דעל טיילס דארטן ווי מען קויפט פאר מקווה'ס, און האט אים געשיקט א שיינעם פיקטשער, און דארטן איז געווען אנדערע אויכעט וואס מען נוצט נישט פאר מקווה'ס, ס'האט אין זיך חקיקות מיט אלעם, און ער האט אים אריינגעשיקט, און דער אשכול מיטן רב האבן זיך מיישב געווען, א כפרה אויף די תורה, א כפרה אויפן רבונו של עולם חלילה, און אונז עמיר טון וואס אונז ווילן. שוין, זיי האבן באשטעלט די טיילס, זיי האבן מיר געוויזן וואס זיי האבן באשטעלט, און איך האב זיי געזאגט זאלסט וויסן אז דאס וואס'ט באשטעלט האסט א פראבלעם, ווייל איך קען דאך די אלע טיילס, איך בין שוין דרייסיג פינף און דרייסיג יאר וואס איך מאך די זאכן, דא וועסטו האבן חקיקות. מסתמא א ערנסטן פראבלעם, קודם אשה לא תעמוד על כלי, און נאכדעם מסתמא א פראבלעם וואס עטס ווייסטס אפילו נישט. איך בין געווען דא יעצט אין ארץ ישראל, בין נאך יעצט דא, און איך האב געוואלט לייגן טיילס, איז דא דא א איד וואס ער זאגט ער האט שוין געמאכט הונדערט מקווה'ס, פיין, און ער איז געגאנגען און באשטעלט טיילס, ער ברענגט מיר די טיילס, זאג איך אים ביסט משוגע דאס איז דאך געהעריגע טיילס מיט חקיקות, ס'איז נאן סליפ טיילס וואס איז געמאכט מיט אזאלעכע זייער א ראף סורפעס, און ס'האט אזאלעכע קליינע גריבעלעך מיט בערגעלעך. ממילא סליפט מען נישט דערויף. זאג איך אים, ר' איד איך קען דאס נישט עקסעפטן פאר א מקווה. וואס הייסט איך האב דאך שוין געמאכט הונדערט מקווה'ס. זאג איך אים זענען אלע הונדערט פול מיט פראבלעמען? זאגט ער עס קען נישט זיין. קיצור כ'בין געגאנגען צו ועד הארצי און איך האב מיטגענומען עטליכע רבנים איך האב זיי געזאגט איר זאלט וויסן דא איז דא א פראבלעם עטס געטס ארויס א מכרז עטס ווילטס א מקווה ס'זאל זיין אזוי גרויס הויך און גרויסע קליינע און אלעס פונקטליך ס'קאסט אזויפיל עטס פארגעסט צו זאגן אז די טיילס דארפן אויך האבן הלכה'דיגע טיילס. איך זאג טאקע ביסט גערעכט מ'האמער קיינמאל נישט געכאפט. נאכדעם, כדי איך זאל קאנווינסען דא ווי איך מאך די מקווה, אין בית וגן, אז מען זאל עס וועלן טשענדזשען, זאג איך פאר דעם איד, ער האט עס נישט געוואלט טשענדזשען ווייל האט שוין באצאלט, זאג איך פאר דעם איד, הונדערט פראצענט, קום מיט מיר, איך וועל דיך נעמען צו וועלעכע מקווה דו ווילסט, איך וועל דיך נעמען צו די בלנית, צו די בעדערקע, עסטו זעהן אז איך בין גערעכט. זאָגט ער אָקעי. דאָ, דאָ, נישט ווײַטער, דאָ אַכט מקווהס. גיי איך צו די בעדערקע. איך האָב געפֿרעגט אַזוי, ווײַל ס'איז נישט גראָדע טיילס, קומט דאָך אויס, אַז יעדע פֿרוי זיצט אין דער וואַנע און זי מאַכט חפֿיפֿה פֿון אַ האַלבער שעה און אַ דרײַפֿערטל שעה און אַ שעה, איז דאָ אַ סך שטיקלעך פֿלייש פֿון די הויט, וואָס ס'הענגט נאָך. זאָגט זי, יאָ. זאָג איך אים, און ווען זיי קומען אַרויף אויף די טיילס, וואָס זענען נישט סמוט, וואָס געשעט מיט די שטיקלעך פֿליישלעך? ס'ווערט סטאָק?

דא נאט רילי, ס'איז זייער א שעדליכער חומר און טאמער וואשט מען עס נישט אפ זייער זייער גוט קען עס הרג'נען די פיס פאר א פרוי, כ'מיין די הויט, און חוץ מזה אז מען דארף דאס זייער גוט אפוואשן און ס'האט א שווערן גרוך ווערט מען דיזי. האב איך געוויזן פאר דעם מענטש וואו כ'מאך די מקווה יעצט האסטו שוין געזען? ער קומט אן א ע ע ע יענער יענער מאכט יענער. נאכדעם פרעג איך דעם וואס האט שוין געמאכט הונדערט מקווה'ס דו ווייסט פון אזא חומר? זאגט ער זיכער ווייס איך, יעדער ווייסט עס, כ'מיין ס'איז נישט קיין סודות וואס איך בין דא מגלה. עניוועי, די זעלבע גייען זיי האבן יעצט דארטן אויכעט אין פאנאמא, זיי ווייסן נאך נישט אין וואס זענען אריין געגאנגען אז זיי האבן נישט געפאלגט, יעצט האב איך זיי געזאגט אזוי, איך האב זיי געזאגט זייער פשוט און אפן, קודם האסטו א פראבלעם עטס האטס נאך א מקווה, אין יענע מקווה איז דא די זעלבע פראבלעמען ווי דא און ס'איז דא נאך פראבלעמען, יעצט האט עטס נישט ווער ס'זאל ענק העלפן, ווייל איך גיי מער נישט ארויפפארן דארט העלפן, נישט ווייל. כ'האב געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם צו געבן פאר א מקווה פופציג טויזנט דאלער אויך נישט, אין צוויי טעלעפאונס האב איך דאס גאנצע געלט, און איך האב נישט קיין פראבלעם צו פינאנצירן די טיילס וואס קאסט פינף טויזנט דאלער פון מיין טאש, נאר איך גיי עס נישט טון ווייל איך זע עטס זענטס נישט עה, איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס דארפטס נישט האלטן פסח, עטס קענטס עסן חמץ אין פסח, עטס דארפטס נישט האלטן קיין סדר, ווייל די גמרא זאגט אכתי עבדי אחשורוש אנן, עטס זענטס דעם ראש הקהל'ס עבד, עטס זענטס נישט אויסגעלייזט געווארן פון מצרים. עטס זענטס דעם ראש הקהל'ס עבד? כ'מיין ווער איז דער ר' שאקול? וואס איז ער? האט אפאר טאלער? זיין הארץ פאמפט פונקט ווי ענקער הארץ, ווען דער אייבישטער געבט עס א שטעל אפ אויף איין רגע איז ער אויס ר' שאקול, איז ער אין דר'ערד. און איך האב געהאט א מלחמה מיט זייער פריעריגן רב ער האט געהייסן ציון לעווי, ער איז געווען א איד וואס ער איז געווען פופציג יאר רב און נישט געטון גארנישט פאר אידישקייט נאר געפאקעטעט זיין געלט און צום פופציגסטן יאר וואס ער איז געווען רב האט מען אים געברענגט מיליאנען דאלער. ער איז געווען א געלטס חזיר אז ס'איז געווען א גרויל. ס'איז געקומען א איד ר' בערל טייטלבוים, ער איז געגאנגען דארט אויפטון פאר אידישקייט ווייל ער קען ספאניש. איז ער געגאנגען צום רב, פארוואס איז נישט דא קיין ווארעמע מקווה? פארוואס איז נישט דא קיין ווארעמע מקווה? האט ער געזאגט איר גייטס אין א קאלטע אדער גייטס אינגאנצן נישט? אה, אויסגעפרעסענער חזיר האט געזאגט ס'קאסט געלט צו ווארעמען. קיצור, יענער בערל האט מיך אנגעקאלט, איך האב אפגעקאלט דעם רב, האט מיר דער רב געזאגט, זאלסט וויסן איך בין א דיפלאמאט און איך קען דיך איינזעצן אויך, האב איך אים געזאגט איך קום אפילו נישט, נאר איך קען דיר זאגן איין זאך, געב מיר עקזעקטלי צוויי יאר פון היינט ביסטו נישט דא, זאגט ער איך לאך פון דיר, געווען א יונגער מענטש עיטי סיקס פלוצלינג געשטארבן, און ס'אפילו האט נישט געדוירט א יאר אויך נישט, סאו ס'קען נישט זיין ס'איז מיין הקפדה, האב אים געזאגט דו שפילסט דאך מיט מקווה'ס שפילסטו דאך, ווער ביסטו? וואס ביסטו? האב אים געזאגט איך האב אים געברענגט א בריוו פון עובדיה יוסף, איך האב אים אפגעקאלט איך האב גערעדט מיט עובדיה.

און ערנסטע פעלערס אויכעט, איך האב זיי געזאגט יעצט אז דו ווייסט גייסט פאררעכטן, איז למעשה איז זענען זיי ארום געפארן און זיי האבן געטוהן, זענען זיי געווען אין פענעמא האט ער געקאלט ס'איז דא פסול'ע מקווה קום שוין אראפ אויף פענעמא, צוויי יעריג געפארן זיי צוריק און ס'איז כשר, דריי וואכן דערויף בין איך אראפ געפארן איך האב געוויזן אלע פסולן וואס דארט איז דא, כ'וויל ענק זאגן ס'איז א שאלה אויף יעדע אשה נדה וואס האט זיך דארט געטובל'ט און ס'איז א שאלה אויף יעדע פרוי און אויף יעדן מאן וואס האט זיך דארט מגייר געווען.

האסט מיך אראפגערופן, וואס האסטו געוואלט? האסט געוואלט זאגן ס'איז געווען דער גרעסטע, ווייל יעדער גערעדט ס'איז פסול, מ'האט געוואוסט ס'איז דא פראבלעמען, גערופן דעם גרעסטן וועלטס מומחה אין דער וועלט, פון דער וועלט, נחום ראזענבערג, און ער האט געזאגט ס'איז כשר. נאר אויף דעם האט עטס מיך געברויכט פאלגן, האט עטס זיך נישט געהאלטן אן טון. הגם ביז יעצט האבן זיי אלעס גוט געפאלגט, כ'האב געמאכט די דריי קאוטס סיקא, כ'האב געמאכט צו זיין וואטער פרוף, כ'האב אפגעשניטן די אלטע פייפס, ס'איז געווען פייפס אין די סעמענט, די הייצונג. פרעגן זיי אן, און וואס איז א חילוק אז מ'לייגט אייזן בעטאן? האב איך זיי מסביר געווען, אייזן בעטאן הייסט, ברזל מן העשת, ס'האט נישט קיין פארעם ס'האט גארנישט, דאס איז דאך א געהעריגע פייפ וואס איז א וואס טראגט וואסער אין זיך מיט אלעם, אה יעדע זאך האבן זיי אנגעהויבן צו פארשטיין, קיצור איך האב זיי געזאגט עטס האטס מיך נישט געפאלגט, עטס האטס געטון וואס מען דארף נישט, עטס האטס צוויי ברירות, אדער סקרעיפט עטס אפ די טיילס ווייל העכער מאכן קען מען נישט ווייל דאס אויכעט א זאך ס'איז אזוי נישט גוט געווען געמאכט דארט, שטעל דיר פאר דו האסט פֿיר אינטשעס פון דעם גובה המים ביז צום נקב פון זריעה, דאס טייטש אזוי ווען א גראבע פרוי גייט אריין און דאס וואסער הייבט זיך אויף, רינט קען עס ארויסרינען אויך. און אויף די אנדערע זייט, נישט נאר ביי נקב זריעה, ביי די אנדערע זייט ביי די וואנט גייט נישט גענוג הויעך אויך נישט האסטו פֿיר אינטשעס. כ'מיין דאס איז א דזשאוק. און פארוואס איז דאס געשען? ווייל איך בין דארט געווען האבן זיי אנגעהויבן אז מען קען נישט פיקסן די פייפס ווייל די גאנצע וואסער גייט דורך די מקווה. זאג איך כ'מיין עטס משוגע? א בלאק גרויס א בילדינג גייט יא מ'האט עס געבויט פֿופֿציק יאר צוריק איך האב שוין געזען אז זיי. ס'א לינקע שטיוול די גאנצע זאך, זיי האבן נאר געוואלט איך זאל האבן דארט געווען און זאגן. זיי ווייסן אבער נישט אז איך גיי יעצט ארויף אויף יעדן אינטערנעט און איך גיי ארויסשיקן בריוון אז די מקווה איז א חשש פסול דאורייתא, איך קען נישט זאגן ס'איז פסול ווייל כ'האב עס נישט געזען עט די ענד, אבער לויט ווי, איך מיין, לויט וויאזוי מ'האט געזאגט וואס זיי האבן גענוצט מיט די טיילס מיט אלעם מיט אלע אנדערע זאכן רעדסטו דא פון דאורייתא'ס און זיי גייען איך בין נישט דארט געווען, איך האב עס געזאגט מ'מוז גיסן נייע סעמענט, כ'האב מגלה געווען אז אונטער די סטעפס איז געווען זאמד, ס'איז בכלל נישט געווען קיין סעמענט. געהאט, און ממילא פלעגט זיך אריין עסן די וואסער דורך אונטן, און ווען מ'האט ארויסגעליידיגט די מקווה איז וואכן ארויסגערינען וואסער, און מ'האט נישט געקענט טריקענען, ס'איז נישט קיין חילוק, סוף איז געווען, זענען געגאנגען זיי האבן געגאסן אליין סטעפס, האבן זיי נישט געווארט אויף מיר, האב איך געזאגט קודם כל האט עס נישט קיין חיבור צו קרקע, זאגן זיי ס'איז געווען עפעס אייזענס האבן ארויסגעשטארט, דארף איך דאך גלייבן אז ס'איז אמת, איך דארף וויסן פון ווי די אייזענס האבן געשטארט, ס'איז נישט גוט, ס'איז נישט וויכטיג. נאר מ'האט עס געגאסן צו הויעך, דער ערשטער פלעטפארם איז אזוי הויעך אז ס'האט קוים איך ווייס, כ'דענק נישט אויסווענדיג, פארטי אינטשעס צו וויפיל ס'איז, ס'איז נישט, א פרוי קען זיך נישט טובל'ען, א מידזשעט קען זיך טובל'ען, און די אנדערע איז אויכעט נישט גוט געווען ווייל דארט קען מען נישט לייגן צו הויעך די וואסער ווייל דארט האסטו שוין דעם בור זריעה, די נקב, די גאנצע איז געווען א איין מיסטעיק, כ'הער זאגן אז פאר, כ'מיין אפאר יאר צוריק. פלעגט די גאנצע וואסער דורך גיין דורכן בור זריעה, דע ס'איז געווען א כלי מקווה וואס דאס איז געווען קאנעקטעד צום בור זריעה, שטעל דיר פאר וואס דארט האט זיך אפגעטון, עניוועי ס'איז אזוי ווי אלע מקווה'ס עס איז נישט דא קיין השגחה געהעריג נאר גארנישט, איך איך בין נישט קיינעמ'ס באלעבאס זאל יעדער טון וואס ער וויל, באדעם ליין איז, געגאנגען האב איך. אפגעקאלט איך האב זיי אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ס'טויג נישט, ס'איז נישט כשר, האבן זיי אנגעהויבן פארוואס חקיקות ווי שטייט אזא קליינע חקיקה זאגסט א מחבר אפילו א כל שהי' הייבן זיי אן צו דינגען זיך אזוי און אזוי עה די רב האט עס בודק געווען ס'איז נישט צו דיק, ס'איז נישט צו טיעף די לעכער. סאו כ'וויל דיר עפעס זאגן, דו ווילסט מאכן חוזק מאך פון דיין מאמען און פון דיין באבען, מיך לאז ארויס, איך האב איין זאך פאר דיר צו זאגן, אדער סקרעיפסט אראפ אדער און מען לייגט נייע כשר'ע טיילס, אדער פארגעס, איך געב ארויס א צעטל אז די מקוה איז א חשש פסיל און קיינער זאל עס נישט ניצן, דעטס אלל, איים נאט היער טו פלעי געימס וויט יו. ענדליך, זיי האלטן אין איין קאלן צוריק און אהין און א צוריק און אהער, און זיי ווילן אויסשפאנען מיר יעדעס מאל מער, און זיי ווילן איך זאל זיי פארשרייבן פארוואס נישט, און זיי נעמען די קוילן גראד, כ'האב דיך אינדרערד. איך שרייב דיר גארנישט, איך זאג דיר אז ס'איז נישט כשר, ענד יו פיגור איט אוט יורסעלף, דו האסט דאך מיך גערופן, ס'קען דאך נישט זיין אז איך קען נישט ווייל דו האסט מיך גערופן, דער רב האט דאך נאך געזאגט, טאמער הרב ראזענבערג וועט קומען וועל איך וויסן זיכער כ'האב א כשר'ע מקווה, סאו אבוויעסלי האסטו דאך געהאט פול טראסט אין מיר, רייט? יעצט איז געווארן א גאנצע מעשה ווייל איך טאנץ נישט מיט מיט ענק? זעט אויס דעם וואס האט ענק איינגעגעבן אז ער זאל צורופן נחום ראזענבערג האט ענק פארגעסן צו זאגן אז נחום ראזענבערג האט נישט קיין תאוות ממון. כ'האב עס נישט, און בפרט נאך ווען ס'קומט צו א מקווה, דו קענסט מיר נישט געבן דעם מין מטבע וואס איך זאל דיר געבן אויף א נישט כשר'ע מקווה א צעטל אז ס'איז כשר, איטס נאט גאנא העפן, איז במילא האבן זיי געמיינט מ'עט זיך ארומשפילן מיט מיר, נא, מיט מיר שפילסטו דיך נישט ארום, און כ'האב זיי געזאגט די גאנצע צייט, כ'האב זיי יעצט אויך געזאגט, אז דו האסט געוואלט אז איך זאל קומען, האסט מיך צוויי מאל מטריח געווען, איין מאל געקומען, איך האב זיי ביידע מאל געזאגט כ'האלט דא אינמיטן א מקווה אז כ'וועל אוועקפארן קען דאס פסול זיין, ניין איך מוז קומען זיי האבן מורא זיי האבן מורא. יעצט איז שוין אויס די פחד? דאס וואס דא איז געשעהן. זיי האבן געוואלט האבן א מענטש און איך לערן דאס די אלע ווייל ס'איז דאך זיי מענטשן זאלן דאך מיך איבערנעמען איך גיי דאך נישט לעבן אייביג איז דאס וואס זאל איך אויסלערנען דעם עולם. די רבנים האלטן נישט ביי גארנישט זיי האלטן נאר ביי אזויפיל אז זיי זאלן קענען זאגן זיי האבן געהאט דעם גרעסטן מומחה מער ווילן זיי נישט הערן פאר דעם האלטן זיי נאכדעם האבן זיי דאך אין בוידעם און איך האב שוין געהאט גענוג מלחמות מיט מקוואות כ'האב שוין געהאט צעטלעך כ'האב שוין ארויסגעגעבן כ'האב געהאט מיטן דזשיבאור שייגעץ אויכעט מיט א מקווה. ער האט שוין געשריגן די מקווה כשר, ער האט געהאט איצעלע פימפ וואס האט אים געגעבן א צעטל אויפן סטעישענערי פון די סאכדעס, דארט שטייט כבר אמרי רבנן אז ער קען נישט קיין מקוואות. וועלכע זענען געווען די רבנים? איצעלע, וועלכע דען געווען? דאס איז געווען דיין ווייב וואס האט ארומגעפימפעלט? רבנים האבן געזאגט. עניוועי, סאו יעצט האט זיך אנגעהויבן דא א מלחמה. יעצט האב איך זיי געזאגט, איך גיב דיר אן אפער, איך צאל דיר פאר נייע טיילס, איך צאל דיר פאר די שיפינג, און אין פעקט איך וועל מיטגיין פון טעקסעס פונעם וועירהאוז, כ'וועל מאכן זיכער אז כ'האב די ריכטיגע זאכן, און איך האב נישט קיין שום פראבלעם, לאמיר עס מאכן שטילערהייט, קיינער וועט נישט וויסן, מיך קאסט נאך צען טויזנט דאלער מקווה געלט א יאר, און נאובאדי איז גאנע העוו טו נאו אבאוט איט. יעצט קומט אריין די כבוד פונעם רב, די רבינו פרץ האט געמאכט דא א ביטערן מיסטעיק אז ער האט געלאזט דעם ראש הקהל זאל זאל טשענדזשען די קאלערס, איז דארף מען דאך וויסן יעצט הו איז עט פאולט, איז עס די רבי'ן פרץ? איז עס די ר' שקאלער? איז אזוי ווי מען קען נישט אויספיגערן הוז פאולט איט איז, איז אויב ס'פאלט אויפן רב די פאולט איז די רב אן אפגעפרעגטער מענטש, ס'הייסט? כ'האב געזען יעצט איינע פון די ווידיאוס. האב איך געזען א גרויסע רב, א רבי, א נדבורנער אייניקל, ער מאכט די ברכות פאר די פירות, מיט אלעם מאכט ער שטייענדיגערהייט, איך מיין איך האב געלערנט אמאל אין שולחן ערוך, איך בין שוין נישט אזוי בקי היינט ווייל איך האב נישט די צייט ווי איך האב געהאט אמאל צייט צו לערנען, אבער איך מיין ס'שטייט מען זאל עס מאכן זיצנדיג, מען דארף מאכן א ברכה זיצנדיג, נישט שטייענדיג, איך ווייס, קען זיין אין נדבורנה שטייט אנדערש אין שולחן ערוך, און אזוי גייט עס, זיי טוען וואס זיי ווילן, יעצט איך בין מסכים, מאך שטייענדיג, מאך אינגאנצן נישט קיין ברכה. איי דאנט קעיר, אבער מיט א מקווה טשעפע נישט ווייל דו ביסט נישט די באטרעפנדער, ס'איז אידישע טעכטער וואס זענען דא אינוואלווד. דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר, מורא'דיגע פראבלעם. שוין געמיינט כ'האב עס געמאכט און ס'איז שוין געפארן, מ'האט שוין געווארט אויף די אומערווארטע, און נאך א זאך, איך האב זיי געבעטן זאלן עס שיקן עיר פרעיט, ס'דויערט איין טאג, האבן זיי עס געשיקט מיט א שיף און ס'האט פונקט נישט געמאכט דעם שיף, ס'האט געמוזט ווארטן אויף נאך א שיף, דערווייל ווערן פרויען נכשל מיט כרת. איך איך האב באמת דא בין איך אזוי צ צ איך בין אליין פארלוירן איך ווייס אליין נישט וועלכן כיוון צו גיין. זאל איך גיין יעצט אריין ברענגען טיילס און איבער מאכן די און איבער מאכן די גאנצע? דערווייל ווארטן פרויען אויף די מקווה די אנדערע איז אויך נישט כשר כ'האב זיי נאר נישט בודק געווען ס'האט די זעלבע פראבלעמען און זאל איך מיך אנהייבן ארום צו שפילן מיט די חברה יעצט?

כ'האב נישט געוואוסט וואס זי וויל פון מיר, זאגט זי טעל מי, זי האט געליינט און כ'האב געוואלט ארויסשיקן די טעקסט און האט עס געליינט, טעל מי אר יו די פעימאס ראביי ראזענבערג? קיצער דערציילט זי מיר א מעשה, אז דער מקלב פלעגט איינשטיין ביי איר'ס א משפחה, כ'וויל נישט זאגן ווי נאנט ווייל ס'איז נישט וויכטיג, די קינד ביי די פופצן זעכצן האט אנגעהויבן צו ווערן א פרייער, האט געוואלט זיין נאר א גוי, און זיי האבן נישט געקענט אויסרעכענען פארוואס, זי הערט מיך אויס ווייל זי איז פון ארץ ישראל און זי קען אידיש, יעדער זאגט איר שוועסטער מסתמא האט מען אים געטאטשט. מען האט איינגעזעצט דעם מקלב. ס'איז געווען א סוד אפשר אפאר יאר, צוויי דריי יאר. ווען מ'האט אויפגעפיקט מקלב. דער זון געזאגט מאמי ער האט מיך מאלעסטעט יעדן שבת זענען געקומען דא נאך געלט. נו, האב איך שוין אז ס'איז אמת וואס איך זאג, קיין ליגנער בין איך שוין נישט. עניוועי, געגאנגען און כ'האב עס אוועקגעלייגט אין מיין קאמפיוטער, איך מיין איך זאל עס געדענקען. ווער ס'האט עס מיר געזאגט מיט אלע. שפעטער. געווען עפעס א בר מצוה אדער א ברית כ'געדענק נישט, א גרויסע סעודה, און איך פלעג גיין צו יעדע סעודה זייערע. און איך האב ארויסגענומען אביסל קאט וועדזשטעבעלס, קאט פרוטס, און דאס האב איך געגעסן. קומט צו מיר צו א פרעמדע פרוי אן אשת איש, האט אויסגעזען צו זיין לאמיר זאגן פיפטי, און זי זאגט מיר, לוקס עט מי אזוי ווי שי נאוז מי פראם סאם פלעיס, זאגט מיר, טעל מי אר יו ראביי ראזענבערג? יעס איי עם, זאגט זי, איי העוו טו טעל יו סאמטינג, יו אר דואינג סאטש א פענאמענעל דזשאב פייטינג פאר דיס טשילדרען, און פאר מעיקינג אן אווערנעס, זי פארציילט מיר א מעשה, אז ס'איז געקומען עפעס א משולח, און דער משולח.

און האט מיט אים געמאכט ענעל סעקס, האט אים אריינגעשטופט דעם פיפיק אין תחת. קיצור, זאג איך איר, סאו וואי אין די ווארלד דאנט יו גאו טו די ראביי און טעל אים דעס? ראביי העז טו נאו דעס, ביקאוז הי טעלס מי איט דאזענט העפן. זי איז געגאנגען צום ראביי אין פראנט פון מיר און זי געזאגט, ליסען ראביי, מיי סאן וואס מאלעסטעד היער אין די טוילעט. דא בין איך שוין געווארן א מחותן, האב איך געזאגט אזוי, יו נאו ראביי, איף דיס וואמען וואנטס טו סו נאו די שול, שי קען סו יו פאר מיליאנס אוו דאלערס. געווארן זייער דערשראקן די ראביי, און. ער זאגט טעל יור סאן טו קאם טו מנחה מעריב און איי וואנט טו נאו עקזעקטלי הו דיס מען וואס. שוין, קומט צו מנחה מעריב, געווען דארט איינער און ער ווייזט דעם ראביי יו סי הי, ער גייט צו הויך און מיט מסמעדערשט מיטן פינגער, הי מאלעסטעד מי, דער ראביי גייט צו צו יענעם און זאגט אים ליסען יו העוו נאט לעס דען פייוו מינוטס טו געט אוט אוו די אינטייער קאנטרי, פון פאנעמא, זאגט ער איי דזשאסט קעים פראם איזריעל און איי ניד מאני איי דאנט איוון העוו קאר פער, זאגט ער איי געט יו א טיקעט פאר פרי וויט די פאליס, יו גאו וויט די טשעין טו איזריעל, זאגט ער אקעי איים גאנא ליוו זאגט ער דאנט לעמי עווער פיינד יו אגעין אין פאנעמא, האט שוין דער רב געזעהן אז ס'איז סיריעס ביזנעס, איין אינדערפרי, אפאר טעג שפעטער, זאגט מיר דער רב, איך געדאווענט מיטן נץ. איך דאווען מיטן נץ ווייל איך בין דאך ארבעטער, איך בין דאך אן ארבעטארער, איך קען דאך נישט אנהייבן דעם טאג זייגער עלף. איך דאווען מיטן נץ. זאג איך, איך דאווען מיטן נץ. קומט דער רב צו, ער דאווענט אויך מיטן נץ. זאגט ער, טו מיר א טובה, קום דא ארויס. איך דארף מיט דיר יעצט רעדן ביי מיר אין אפיס. איך האב געמיינט, ווער ווייסט וואס דא גייט פאר? זאגט ער, איך וויל דיר זאגן עפעס א פאני זאך. זאגט מיר דער רב, אז נעכטן נאכט האט מען אויך גערעיפט א קינד דא אין א טוילעט. און איך וויל אריינלייגן יעצט א מעגל סגור אזוי ווי דו האסט געהייסן, נאר עס קאסט עפעס פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער, זאג איך אים ביג דיעל, אזוי אז דו ווייסט ווער עס האט עס געטוהן קען מען דיך נישט סוען, עניוועי, און ער האט מיר געזאגט ער לייגט עס אריין, סאו דער רב דארף פארשטיין ער איז געווען ראנג אין דעם אויכעט אז עס איז נישט דא קיין סעקשועל אביוז, און ער איז אויכעט ראנג אז די מקווה איז כשר, און ווען די אלע תלמידי חכמים וועלן זיך צאמזעצן, עט די ענד אוו די דעי דעם פרעקטיקל פוינט קענען זיי זיכער נישט, זיי ווייסן נישט אז עס איז נישט קיין פלעט טייל. וואס איז ווי מען זאגט אן קיין באמפס, עסט זיך דארט אריין אין די הויט פון די חפיפה. נאכדעם האב איך געזאגט דעם רב נאך א זאך, ווער ס'פירט מקוואות ווייסט, למשל אין א היימישע מקווה, פופציג פראצענט פרויען שערן זיך אפ, דארטן איז נישט דא קיין האר אין די מקווה. אין א מאדערענע מקווה איז פול מיט האר, למשל איך, ווען א פרוי פרעגט מיך אזוי אפט אין וועלכע מקווה צו גיין, זאג איך וואלט איך נישט עדווייזט זאלסט גיין אין א מאדערענע מקווה נאר אין א היימישע. אדער ווארטן, אדער זאלסט גיין אין גאר א היימישע מקווה, נישט גיין אין א פרעמדע מקווה. פרעגט זי פארוואס, זאג איך כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל ווען דו גייסט ארויסקומען מיט זיבעצן שטיק האר אויף דיין גוף און ס'גייט זיין רויט און דו האסט דו האסט שווארצע האר עסטו דאך וויסן אז האסט געהאט א חציצה בשעת טבילה, אדער אלכל פנים א ספק, צו דו ביסט גערעכט, דו ווייסט יעדע נאכט. ווען מען ליידיגט אויס א מקווה. האסטו א גאנצן שייטל, איך ווייס מען ברענגט שייטלעך פון אינדיע, מען קען ברענגען פון יעדע מקווה א שייטל, ווייל א פרוי זיצט און קעמט זיך די האר, איך ווייס פֿופֿצן מינוט, צוואַנציק מינוט, א האלבע שעה, עס רייסט אויס האר, ס'רייסט אויס האר, און דו קענסט נישט ארויסנעמען די אלע וואס זענען אויסגעריסן, איז במילא וואס געשעהט איז. ווען מען גייט אריין אין מקווה שווימט דאך ארויף די האר, איז פול מיט האר. און דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס די גרויסע צדיקים האבן אונז צוגעשטעלט אז א פרוי זאל זיך אפשערן די האר, ווייל די גאנצע מקווה ווערט שאלות'דיג. איך זאג אייביג, נאר אין א מקווה וואו מ'ווייסט זיכער מען שערט זיך אפ, טאמער איז היינט שוין כמעט נישט דא אזא מקווה אויך נישט, איז במילא איז עס פול מיט שאלות. אפשר די וואס שערן זיך אפ אין סאטמאר נאר האלב און נאר אביסל איז דא אביסל ווייניגער שאלות, אבער שאלות איז דא איבעראל. ס'איז א שאנדע. באט עניוועי, נישט צו דעם וויל איך צוקומען. יעצט, איך נעם דא אויף א באלאניט, א קוקערין דא וואו איך בין אין בית וגן. די ערשטע זאך האב איך איר אויסגעלערנט דו מוזט האבן א נעץ וואס נעמט ארויס האר, און פון איין פרוי צום צווייטן מוזטו געבן א נעם ארויס וואס דו זעסט, און איך האב עס דא איינגעפירט, און יעצט. מאכט עס די רבנות נאך. יא, זיי מאכן אלעס נאך. ווייל זיי זענען דאך נישט קיין סאטמארע קאקמערע אז ווייל יענער האט עס געזאגט און נישט קיין היימישער ווייל ער האט נישט געקראצט דעם פופיק אין סאטמארע מקווה טאר מען אים נישט אויסהערן. אה ניין ניין ניין ווייל ער גייט יא צו די בחירות צו נישט כ'האב פארגעסן. פארגעסן די אלע שטותים וואס זיי האבן אונז געלערנט. עניוועי, אונז דארפן אויף דעם זייער אבאכט געבן. יעצט, א פרוי קען זעהן ביז אראפ פון די מקווה אויב ס'איז א ליכטיגע קאלער. טאמער ס'איז נישט קיין לייט קאלער קען זי נישט זעהן. פארקערט, מ'מאכט דירעקט א דארק קאלער מ'זאל נישט זעהן יעדן שמוץ. און איך האב זיי דאס מסביר געווען, ניין דער אשכול, דער אשכול, דער אשכול, כ'האב אין די רעד דעם אשכול, ער זאל גיין אין די רעד, כ'האב א פראבלעם מיטן אשכול, ער איז מיין באלעבאס, ער צאלט מיך וועידזשעס. כ'האב אויך געזען אז ס'טויג נישט דאס געשעפט פון אנפאנג, ווייל ווען זיי האבן מיך גערופן, פרעגן זיי וויפיל איך נעם, זאג איך איך נעם גארנישט נאר א דאלער פאר א דאלער וואס קאסט די שפעזן, פרעגן זיי אה דו מיינסט צו זאגן מען לייגט אראפ א שיסל אינמיטן טיש און מען פילט עס אן, זאג איך דו קענסט עס נישט אנפילן ווייל איך וועל עס נישט נעמען, איך נעם וויפיל די טיקעט קאסט און די טעקסי. און דאס דארט זיין. יעצט האבן זיי מיר געגעבן אין א הילטאן האטעל. מ'האט געהאט געגעבן עפעס א דירה. געווען דארטן שוחטים, כ'האב נישט ליב געהאט די ענווייראמענט. סאו, בקיצור, יעצט האב איך געזאגט איך וויל נישט דארט אהין גיין. האבן זיי מיר געגעבן אין הילטאן האטעל פאר עפעס, כ'ווייס נישט, אפאר הונדערט דאלער א נאכט. בין איך נישט געגאנגען. כ'האב געזאגט איך גיי אליינס מיר נעמען א ביליגן האטעל. סאו כ'האב גענומען פאר פֿערציק דאלער א נאכט. דארף איך אויסברענען קהילה'ס געלט? די הילטאן האטעל איז געווען אויפן זיבן און דרייסיגסטן שטאק. כ'האב זיי געזאגט איך גיי נישט מחלל שבת זיין אפילו מיט א גוי. אז איך זאל קענען דאווענען מיט מנין, דא האב איך צוויי בריירות, אדער צו נעמען אן אנדערן האטעל נידריגער, אדער נישט אראפגאן גאנץ שבת. טאטע עליו השלום איז געווען זייער קראנק אסאך יארן, געווען אין דעם נורסינג האום און אין דעם און אין האשפיטאל און אין וועין ניו דזשערסי, מאמע אויך. כ'בין נישט געפארן מיט קיין עלעוועיטער, איך בין נישט אראפגעגאנגען דאווענען. אנדערע וואס זענען דארט געווען, געלט ציילערס, אין די זעלבע צייט וואס מיין טאטע איז דארט געווען, נאך אנדערע געווען, יעדער האט גענומען עלעוועיטערס, אטאמאטישע, איך האב עס אין בוידעם. ס'דארף נישט צו שטיין אין ערגעץ מוזט דאווענען שבת מיט מנין און מחלל שבת זיין דורך א גוי אדער אפילו מיט אן אטאמאטיקן עלעוועיטער. יעצט לאמיר צוריק קומען צו די מקווה פון פענעמא. ס'טייטש אזוי, מען רעדט שוין יארן אויף זייער מקווה, שוין צען יאר צוריק האב איך געזאגט מען דארף עס בודק זיין, און ציון לעווי האט נישט געלאזט, שטעל דיר פאר, און יעצט וויל ער נאך וויסן וויפיל געלט איך נעם, אך א משוגענע חברה. יעצט אין די קהילת הויז ווי דא א פרוי וואס זי קלינט איינמאל א וואך, און איינמאל בין איך געקומען אינמיטן טאג דאנערשטאג און איך זעה ווי עס דרייט זיך דארט א שיקסע, בין איך גראד אוועק געלאפן, דער סוף איז געווען אז אין מיין סוטקעיס, כ'האב עס געעפנט האט עס געשמעקט פון פערפיום, העווי פערפיום, זעהט אויס זי לייגט אויף זיך ארויף פערפיום, און זי האט בודק געווען מיין סוטקעיס וואס מען טרעפט דארט, און זי האט געטראפן מיין פאספארט, און איך האב נישט געהאט קיין פאספארט, איך געב מיך א קוק אום, כ'האב געוואלט אוועק פארן דעם נעקסטן אינדערפרי אהיים. קיין פאספארט, כ'האב פארלוירן דעם טיקעט אויכעט ווייל כ'האב דאך נישט אריינגעקאלט אין אדווענס אז איך קענסל. מיט גרויס מי האב איך געטראפן א טעקסי וואס קען ענגליש, איך בין מיט אים געפארן צו דעם אמעריקען קאנסול, ער האט מיר גראד געגעבן א פאספארט פאר צוויי הונדערט און פֿינף און פֿופֿציק דאלער, אבער ס'איז גוט נאר אויף דרײַ חדשים. מיט אנדערע ווערטער ס'איז גוט אהיימצופארן ביז ניו יארק, ווייל אין קיין שום לאנד קען מען נישט גיין אויב ס'איז נישט גוט כאטש א יאר, ווייסט. סאו האב איך געפרעגט די קהילה, האט מיך געקאסט דאך גרויס געלט מיט אלעם, ווער איז בעל אחריות אויף דעם? על פי הלכה, מיין אחריות צי ענקערס. האבן זיי מברר געווען, זיי האבן געזאגט ס'איז זייער אחריות, האבן זיי באצאלט די פאר הונדערט דאלער, באט אויסער דעם האב איך נישט גענומען גארנישט פון זיי. יעצט, איך האב אנגעהויבן צו רעדן זייער שטרענג, ווייל איך האב דאך נישט קיין מורא פאר קיינעם, איך מיין וואס וואס קענען זיי מיר טון? אנגעהויבן צו רעדן זייער שטרענג, ווייל זיי זענען געווארן גרויסע עזות פנימ'ער, דער רב וואס איז געווען אזוי דער גאנצער לעקער איז געווארן דער גאנצער בעקער יעצט, ער וויל וויסן וואו ס'שטייט אין וועלכן סעיף זאגט שטייט אין ערגעץ נישט שטייט אין ערגעץ נישט איינס אז זאגט וואו שטייט אז אפילו א כל שהוא? כ'האב געזאגט דארטן דער מחבר קוקט נאך א יאר דארטן זוכן דו וועסט מיך יעצט גיין האלטן אזוי ביזי פאר די נעקסטע צוויי חדשים און נאכדעם וועט מען ארויסגעבן גאנצע תשובות אז ס'איז מותר און נאך גיין פרעגן געוויסע רבנים און זיי זאלן אויך זאגן אז ס'איז מותר איך האב נישט מיט דעם קיין געדולד און קיין צייט כ'געב דיר ארויס מיין מיינונג דו האסט מיך גערופן נישט די אלע רבנים. זיי וואלטן נישט געקומען מיך גערופן, און די אלע רבנים וואס זיי האבן ענק געזאגט אז ס'איז גוט, איז ווייל זיי האבן געדארפט האבן ענקער דאלער, און איך האב עס קיינמאל נישט געדארפט, איך בין נישט געגאנגען נאך געלט ביי ענק. שטעל דיר פאר, צען פיפצען יאר, יעדער רב וואס איז געקומען האט געוואוסט ס'האט א פראבלעם, און קיינער האט נישט געטראפן די סעלושען, און איך האב געזאגט איך גיי עס צונעמען צוביסלעך. ווייסט א מעשה? נאכאמאל האט דער רב געהאט א פראבלעם אז איך האב נישט געוואלט קוקן די צווייטע מק. דו גייסט אן אזעלכע ברייטע פלייצעס? ס'האט די זעלבע פראבלעמען, דו גייסט עס נישט קוקן? קום ארויס אז כ'עס קוקן, כ'עס זאגן ס'איז נישט גוט, דו וועסט גיין אין פענאמא קאנאל. און זיי גייען זיך בעק קאלן רבנים אין ארץ ישראל צו איך בין גערעכט. נו אדער אז דו האסט נישט קיין אמון אין מיין פסק, דארפסטו מיך נישט אויפהאלטן, איך האב ארבעט. ס'איז זייער א נארמאלע זאך אז איך לייג אמאל ארויף א ווייס א האטליין, זייער נארמאל, אז קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, מ'איגנארירט מיך. דא האב איך נישט געזאגט א זאך וואס איז צו וויכטיג וכדומה. מ'קען דאך נישט יעדע וואך רעדן די זעלבע. דא א מעשה, ס'איז א איד האט זיך עפעס אמאל געקריגט מיטן חתם סופר. ארומגעקריגט. זאגט אים דער איד פארן חתם סופר, דער רבי געדענקט אז צוויי וואכן צוריק האט ער מיר געזאגט אז איך רעד אזוי ווי א רב. דו האסט נישט פארשטאנען וואס כ'האב געמיינט. א רב מוז רעדן. לווי', א חתונה, א ברית, א בר מצוה. נישט יעדע זאך קען מען זיך פארקוקן. מ'ווייסט דאך נישט ווען יענער וועט שטארבן. די לצים זאגן אז ס'איז געווען אמאל א ראש הקהל אין א שטאט. און א בעל דרשן, געוויזן פארן ראש הקהל, זעהסטו איך האב שוין אנגעגרייט פאר יעדע רעבעצן, פאר יעדן האב איך שוין אנגעגרייט א הספד, עניוועי, דער רב מוז רעדן, איז אמאל רעדט ער נישט אזוי גוט, אמאל זאגט ער איבער וואס ער האט שוין געזאגט, זאגט דו רעדסט ווי א רב, האב איך דאס געמיינט, כ'מיין צו זאגן אז דו רעדסט ווי איינער וואס ער מוז רעדן, נישט אז דו רעדסט גוט, זעלבע אויך איך, איך מוז דאך יעדע וואך רעדן, און ממילא מוז איך רעדן אזוי און איך מוז רעדן אזוי, טריי די בעסט, טריי די בעסט נישט צו זיין ענאויאינג פאר קיינעם, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז. די וואך האב איך ארויף געשטעלט צוויי ווידיאוס פון בעני פישאף און איינס פון א קאמידיען. די צוויי ווידיאוס פון בעני פישאף. ס'ברענגט אזויפיל קאמענטס. איך האב עס ארויף געלייגט דא אין ארץ ישראל זיבען אינדערפרי, כ'הייס אין אמעריקע איז צוועלעף האלב איינס ביינאכט. איך האב עס ארויף געלייגט פרייטאג אינדערפרי ביי ענק דאנערשטאג ביינאכט. ס'איז צו מיין אינטערעסט. איז געווען זייער אינטערעסאנט צו וויסן אז. בערך א שעה און א האלב נאכדעם איך האב עס ארויף געלייגט, איך שלאף דאך דא אבער דער עולם ווייסט דאך דאס נישט, הייבן אן אריין צו קומען די טעלעפאנען, נאך א טעלעפאן, נאך א טעלעפאן, נאך א טעלעפאן, וואס וויל מען? ר' נחום, יו מעיד מי קריי, ר' נחום, יו טאטשד מיי הארט, ר' נחום, דעט וואס די פראבלעם וויט מיי סאן, ר' נחום, ר' נחום, ר' נחום, ר' נחום, זאג איך יעדן, אקעי, קיצור. ווען ביי מיר איז שוין זונטאג אינדערפרי, מוצאי שבת אין אמעריקע, קאלט מיך אן א רב און ער זאגט מיר כ'האב אויסגעהערט דאנערשטאג נאכט דיין שיעור פון אבי פישאף, זאגט דער רב כ'האב געזאגט ברבים מוצאי שבת, כ'האב געזאגט אזוי, מ'קוקט די ירידת הדורות ווערט שלעכט פאר א מענטש, וואס האט מען דא טוהן? ס'ווערט דאך ארגער ביי די מינוט, זאגט דער רב נאר אז איך זעה אז ס'איז דא אפאר מענטשן אזוי ווי אבי פישאף מיט נחום ראזענבערג, שרייט איינער נישט אויך ווער דער נחום ראזענבערג, זאגט ער דער נחום ראזענבערג דער נאכן חרם איז ער מער ווערד ווי די רבנים פארן חרם, דער נחום ראזענבערג, זאגט ער רבותי כדי מען זאל האבן א מושג וויאזוי מען זאל מחנך זיין די קינדער וויל איך יעדער זאל אהיים גיין און ער זאל אים אויסהערן, ער האט געגעבן מיין נאמבער מיטן קעסטל מיט אלעם, רבותי איך וויל ענק זאגן דאס איז א חלק וויאזוי דער בעל דבר ארבעט.

דעמאלטס וועט ער קענען גוט פארן. דער רב זאגט מיר ער האט געזאגט ביי ראדין ער האט שוין געזען חלילה אז ס'נישט דא קיין האפענונג פאר כלל ישראל לויט ווי די ירידת הדורות גייען און לויט די פראצענטן וויפיל זיי גייען. נאר וואס, אזוי האט ער געזאגט מיר זאגן איין זאך אז ס'דא קינדער אידישע קינדער פייטן פארן קיום פונעם דור אין זייער זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז אונז זעמיר מצליח זיין. נו זעמיר דאך אקעי הא? ברוך השם. כ'האב געהאט א חבר, כ'מיין ער איז נאך היינט אויך מיין חבר, אבער אין די אינגע יארן, ער האט געהאט א שטוב מיט די געלונגענסטע קינדער וואס איז דא, זיין ווייב איז געווען א פרינציפל, די געלונגענסטע קינדער. ס'איז אבער געווען דארטן עפעס א שטיקל פראבלעם, איך ווייס נישט פונקטליך וואס און עטס נאט מיי ביזנעס אידער. איז למעשה פלעגט ער, ס'איז אים געגאנגען זייער שווער מיט שידוכים ביז ער האט א שידוך געטון מיט די קינדער. איט וואזענט ען איזי דזשאב. ויהי היום האט ער א שידוך געטון מיט אלע קינדער, האט די געלונגענסטע קינדער וואס איז דא, קיין עין הרע, אלע זענען אין חינוך, פרינציפלס מיט אלעם, ש. זאגט ער אייביג, איך האב נישט געקענט קיין שידוך טון מיט די קינדער, זענען אלט געווארן, ענדליך האב שוין א שידוך געטון מיט אלע קינדער, זאגט ער, און וואס זאג איך אייביג, איך זאג רבונו של עולם, האסט דאך מיר געגעבן אזוי שווער די צער גידול בנים, וואס איך האב זיי אויפגעצויגן, און ווען איך האב זיי חתונה געמאכט, זאגט ער, אבער דו ווייסט. די גאס זאגט, אוי, ווען דער און דער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, האט ווען נאך אפאר קינדער, ווי גוט דאס וואלט ווען געווען פאר כלל ישראל, ווייל ער האט דאך אזאלכע געלונגענע קינדער געהאט. איז למעשה דא איז אויך דאס זעלבע. יא, הכוני פצעוני, מ'האט מיט מיר געטון וואס מ'האט געוואלט, מיך געמאכט פארן ארגסטן פון די שטאט, אבער יעצט קומט עס צוריק און דער עולם זאגט, ווי נעמט מען אזא נחום ראזענבערג, ער טוט דאך אזויפיל פאר די קינדער. ממש אנבעליוועבל. דער עולם איז מורא'דיג אנטציקט, רבנים טרויען זיך אין שול ארויפצושטעלן זאגן הערט אויס נחום ראזענבערג ער האט די וואך אזא ספעשל שיעור אז יעדער האט הנאה. עניוועי, האט מיך אנגעקאלט עפעס א פרוי, זי זאגט יו סי דיס וואס די פראבלעם פון מיין האזבענד, ער האט אלץ געוואלט אז די זון זאל זיין אזוי אלט ווי ער, ער האט נישט געכאפט אז ער מוז אויפוואקסן ענד הי קילד די טשיילד, טשיילד איז היינט אזוי ווייט פון נישט נאר פון אידישקייט נאר פון מענטשליכקייט.

נאר געט ער ביז די צוואנציג, בית דין של מעלה שטראפט נישט ביז די צוואנציג, הי גיווס יו טיים טו גראו אפ, דעטס וואט יו העוו טו דו טו יור טשילדרען, יו העוו טו גיוו דעם טיים טו גראו אפ. סא עניוועי, ס'איז געווען א מורא'דיגער שיעור, ס'איז געווען ביי איינער פון די וואס האט גערעדט ווי איך אליין נישט געקענט קומען צו מיר, דזשאסט קאדנט קאם טו מייסעלף, האו ראנג פערענטס גאו וויט טשילדרען. יעצט מען רעדט דאך שוין נישט פון די וואס זיי מאלעסטן קינדער, די זענען דאך רחמנא ליצלן, מען רעדט די וואס זיי קענען נישט געבן א קאמפלימענט פאר א קינד, די אלטע אונגערישע אזיאטישע מארמאראשער וועג. אז מען געט א קאמפלימענט פאר א קינד, דעמאלטס וועט ער זיין דיין בעל הבית, דו מאכסט אים צו גרויס. א ליטווישע ראש ישיבה האט אמאל געזאגט פארוואס די ליטווישע בחורים זענען זייער פיין אין ישיבה, און זיי גייען ארויס ווערן זיי אויסגעווארפן, האט ער מסביר געווען, ווייל דער ראש ישיבה מוז דאך זאגן א הספד אויף אים ווען ער ווערט א חתן, און מחותנים יעדער זאל הערן, דאס איז דער אבן וואס מען לייגט ארויף די אבן הגולל אויף די מצבה, אז דער בחור דארף שוין מער נישט טון גארנישט, ווייל ער האט שוין באקומען זיין פול קאמפלימענט. און דאס איז די אונגארישע מענטאליטי, מ'טאר נישט זאגן פאר א בחור ער איז גוט, ווייל דעמאלטס ווייל דעמאלטס. ביסט זייער גוט, פיין, יא, אבער, אבער ביסט א גראבער. דער אלטער אזיאטישער וועג. יעצט ס'איז דא זייער אסאך קינדער וואס זיי פאלן אוועק וועגן שלעכטע חברותות, וועגן אנדערע זאכן, יעצט די אלע זאכן קענסטו דיר נישט העלפן, באט דעט יו העוו טו עקסעפט, ביקאוז יו דידנט דו עניטינג ראנג, באט דארטן ווי דו האסט געטון שלעכט, איז נאו פארגיוונעס. יעצט, איך וויל ענק זאגן, אויף דעם זאגט דוד המלך אין תהילים, אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה, מ'האט גענומען א שטיין וואס די בויערס האבן עס אוועקגעווארפן, מ'לויפט עס זוכן. יא יא, עטס וועט נאך אסאך זוכן, נאר נישט נאר מיך, עטס האט יעדן מענטש וואס האט געהאט אן איי קיו העכער דרייסיג האט מען אים געמוזט רודף'ן, ווייל ער איז א טרעט פאר סאטמאר. עטס האטס אומגעברענגט דורות שלימות אין דער נאמען מיטן רעבן זכר צדיק לברכה, מיטן ברך משה, מיט די אלע שקצים, איין און זאמע לייב. יעצט קאלן מיך אפ יונגעלייט פון לונדון, נישט ערנסטע מענטשן, וואס זאגן איר ווייסט נישט וואסארא פליק איר האט געטון דא פארן חינוך, זיי האבן געמיינט זיי קענען טון וואס זיי וועלן, און דערווייל זעען זיי דא א איד וואס ער איז אין חרם, משוגע ווי א בערג, ער הייסט נחום ראזענבערג און ער האט אנגעדרייט גאנץ ענגלאנד, יעצט זענען זיי געוואויר געווארן. אז איך האב יא גערעדט די גאנצע צייט מיטן פארלימענט, מיטן חינוך דעפארטמענט, זיי פלעגן זאגן נחום ראזענבערג הילוסענעישן, איך קען עס אפילו נישט נאכזאגן, הילוסענעישן מיינט ער לעבט אין חלומות, כ'האב אים געוואלט זאגן חלום חלמתי, מ'זאגט ביי ברכת כהנים חלום חלמתי, אסאך חלומות גע'חלומ'ט, אבער אסאך ווען איך בין אויפגעשטאנען איז עס געווארן א ריאליטי. איך האב ענק געזאגט איך גיי אומברענגען דעם גאנצן סיסטעם, זאגט מיר איינער וועט דאך נישט זיין ווי צו גיין אין ישיבה, זאג איך זאלסטו נישט גיין, זאלסטו גיין ארבעטן, דעטס איט, מיך דערשרעקט עטס נישט. דער ליטווישער רב זאגט איר וויסט נישט וואס דאס איז תורה תורה, זאג איך אים אבער ווען איר ווילט ארויסווארפן א בחור, פארוואס איז דעמאלטס נישט דא תורה תורה תורה תורה, זאגט ער ווייל דאס ווילסטו טון און דאס ווילסטו נישט טון, זאג איך איך וויל נישט אז עטס זאלט זיין בעלי בתים אויף בחורים. ס'דרייט זיך דא אין ארץ ישראל אויך איבער ווייל ס'איז דא אויך שוין ס'איז געווארן א ריאליטי. די גאווערמענט האט אראפגענומען דרייצן אהאלב מיליאן שקל תקציבים און זיי הייסן עס צוריקגעבן יעצט און יעדער קאלט מיך און מען רופט מיך הע הע כ'בין נעכטן דירעקט געגאנגען אויף מאה שערים ווייל כ'האב געוואלט זעהן וואס דער עולם זאגט הע הע זאגט יעדער העדס אפ טו יו נחום איר טוט אזא פענאמענעל דזשאב דארט אונז ווערן מיר נתפעל אז א סינגל מען זאל עס קענען טוהן זאג איך אים ס'נישט קיין סינגל מען איך האב טויזענטער מענטשן וואס זענען פארווייטאגט וואס מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון די ישיבה על לא דבר כ'בין גארנישט קיין סינגל מען. פארוואס איז נישט א סינגל מען? כ'על ענק זאגן פארוואס. ס'איז נישט דא איינער פון א משפחה וואס איז נישט פארווייטאגט. איך געדענק דער שייגעץ טמא נתן יוסף מייזעלס, דער רשע מרושע. כ'געדענק עס ווי היינט. איך בין געווען אין סענד סטריט, זייער א פיינער און א וואוילער בחור. מיין שווער האט מיך גענומען ווייל ער האט געדרייווט די קריעם טשיז פאר מהדרין און ער פלעגט אריינפארן אין די ישיבה איין מאל א וואך און ער האט מיך געקענט פון ריסקעוו האט ער געזאגט ער האט טאקע קיינמאל נישט ארויסגעפארן מיט מיין טראק זיי פלעגן זיך אריינרוקן א דרייסיג פערציג איבער מיין שווער'ס טראק, און פון דארטן איז מען ארויסגעלאפן פון דעם געיט, ער האט מיך קיינמאל נישט געזען דארט, און פארשטאנען איך מוז זיין א וואוילער בחור, ס'איז נישט געווען א פרייטאג פארטאגס וואס איך בין נישט געקומען אין ישיבה, אז כ'וויסט דער רצון פון מיין טאטן און מיין מאמען איז אפילו איך פלעג אסאך מאל קומען, איך בין געווען גוט מיד, איך האב מיך געלייגט שלאפן שפעט דאנערשטאג נאכט. פלעג איך מיך לייגן מיטן קאפ אראפ אויף די גמרא, אבער איך בין געווען אויף מיין פלאץ געקומען אריינצונעמען מיין ברודער, א יונגערע ברודער, האט ער אים אוי דו ביסט נחום'ס ברודער, און ער האט אים נישט געוואלט אננעמען, דאך האט ער אים אנגענומען ווייל איך האב געזאגט יא ער איז מיין ברודער און איך דא ווייס וואס איך קען, דאס איז א ווערטשאפט? איז דא, כ'האב געוואלט איינשרייבן מיין זון אין וויזשניץ, נישט יעצט. נאך ווען ס'איז ער געווען א בחור פון פינף זעקס יאר איז געווען דארטן איינער פון די כבוד פרעסערס דער שנעבאלג ס'איז שנעבארג נאר מ'האט עס פארדרייט צו שנעבאלג כבוד פרעסערס האבן געארבעט אין מאטעלעס ישיבה ער איז געווען די מנהל בקיצור און איך נעם דיך נישט אן דו ביסט נישט קיין וויזשניצער וואו ווען וואו איז ווי שטייט מען מוז זיין א וויזשניצער אין וואס ביסטו מער וויזשניץ ווי איך ווייל דיין זיידע איז געווען א דיין אין וויזשניץ ס ה דאס איז דער רישות געווען, נישט וואס כ'האב חרטה, כ'האב הנאה אז ער איז נישט אין וויזשניץ, אין וויזשניץ, איך האב א פירסט קאזין וואס מ'האט אים אלע דריי קינדער מאלעסטעט אין וויזשניץ, אלע דריי, און אלע דריי האבן געהאט א צרה'דיג לעבן, און אלע דריי האבן זיך גע'גט, און אפאר האבן שוין נאך אן חתונה געהאט און אפאר זוכן חתונה צו האבן, מ'האט אראפגענומען אין דעם בוילער רום האט מען זיי אראפגענומען, און ס'איז געווען דארטן דער מלמד, ער האט געהאט פארקינסאנס אויף דער עלטער, פערל האט ער געהייסן, און איז ארומגעלאפן מיט א קינד, אראפגעצויגן די הויזן, געלאפן פון חדר צו חדר און געפראסקעט אין אים, וואט. העל איז אל דיס? זאו שנעבאלג? כ'האב הנאה אז דו האסט אים נישט גענומען. און איינמאל שפעטער, אפאר יאר שפעטער, קאלט ער מיך אז ער האט א מקווה וואס ס'ליעקט מיט א מעשה רבותי, זאג איך אים הער אויס, גיי פרעג ר' מאטעלע וויאזוי מ'פיקסט עס, זאלסטו צו קומען צו מיר, איך זאל דיר אריינגעבן מיין קינדער אין דיין חדר. יא, דאס איז עס, דאס גייט זיך אויפהערן, אונז גיימיר זיי ווייזן, איך ארבעט אויף דעם, כ'וויל עס נאר נאכנישט זאגן, אז מ'גייט האבן א ריסיווער פאר אטענדענס אין יעדע ישיבה, הע הע.

נישט געמאכט קיין פרנסה, א אפגעפליקטע בהמה, האט זיך געעפנט א שול ער זאל זיין א שיינער איד, גייט ער זיין באלעבאס, דעם נעמט מען יא אריין דעם נישט, איז דאך נישט דיין ביזנעס, איז דאך ר' מאטעלע'ס א געשעפט. איצט איך מיין נישט דא הרב הצדיק ר' משה שנעבאלג, איך מיין זיין שטיף ברודער, ער איז געווען דער מנהל אין וויזשניץ קען זיין נאך היינט אויך מנהל, עניוועי ס'קומט יעצט אריין טעלעפאן קאלס פון לאנדאן קומען יעצט אריין אז סאטמאר האט יא אונטערגעשריבן, איך ווייס, איך האב עס שוין געזאגט פאריגע וואך, סאטמאר האט יא אונטערגעשריבן אז מ'גייט ארויסלאזן דעם אייבערשטן פון די חינוך. עיטיאיזם, מען גייט רעדן אז חלילה דאס האט זיך דער וועלט אליין באשאפן מיט אלע מיני כפירה, פארוואס אז זיי דארפן האבן די פאר טאלער? וואט א שעים, הא הא, אונז זעמער גוט אין דער ערד, רבותי, עטס ווייסט אליין נישט ווי אין דער ערד אונז זעמער. יעצט די אלע קנאים אין לאנדן די וואס זיי גייען מיט מיט די אראבער, פון דארט איז דאך די גאנצע נטורי קרתא מאוומענט, פון דארטן פיינאנצירט מען זיי, איך וואלט זייער שטארק געזען, צו זאל מען יעצט ארויסגיין קעגן סאטמאר און קעגן דעם חינוך. יעצט דער רב אין די שטאט רב פאדווע האלט קלאר אז מען טאר נישט נעמען די אלע זאכן און מען טאר נישט אונטערשרייבן אבער עס איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה מען פרעגט אים נישט עניוועי סאטמאר פאלגט נאר דעם אייבערשטן ווען עס האנדלט זיך פינף טויזנט דאלער העכער פון דעם האבן זיי אייגענע בית דין. נאר גארנישט, אונז זעמער צופרידן, ווייל אז מען האט זיך געשלאגן קומט כאטש ארויס דער אמת, ווען נישט וואלט מען יארן לאנג נישט גערעדט פונעם אייבערשטן, און נאכדעם וואלט מען נישט געוואוסט פארוואס פארוואס די קינדער זענען אזוי אפגעפארן זענען אזוי צו צולאזן. יעצט האט מיך אפגעקאלט איינער, ער זאגט ער ארבעט אין כדתיא'ס אפיס, און ער זאגט דו מאכסט א פענאמענעל דזשאב, און ס'וועט אונז קאסטן מסתם צוויי מיליאן פאונד, און צו פיר מיליאן, כ'דענק נישט וויפיל ער האט געזאגט, אונז גיימער עס צוזאמשטעלן. זאג איך אים ס'איז זייער גוט. אז מען האט אזעלכע מולטי מיליאנערן וואס דארף מען זיך נישט זארגן פארן חינוך אין ארץ ישראל מיטן חינוך הטהור, און מען שיקן געלט און מען טוהן. הערטס אויף מיט די באלאני, עטס האטס אייגענע פראבלעמס. יא, זיי גייען עס טוהן. נו, ברוך השם, אבי ס'פארט גוט. יעצט איז דא דער בעל הבית פון בינגאו זאגט אז ביז א. פאר יאר וועט ער האבן צוואנציג בינגאוס, איך וויל ענק זאגן דעם אמת. איך בין נישט קיין גרויסער חסיד פון בינגאו, ווייל איך ווייס נישט ווער ס'איז זיין בעל מכשיר, איך קען גארנישט, איך ווייס מ'פאקט דארטן איבער זאכן, דאס האב איך געזען, מ'נוצט די לעיבלס אז דאס קומט פון די התאחדות, ער האט גענוג געלט צו קויפן איצעלע פּימפּ, איצעלע פּימפּ האט מיר אמאל געזאגט, כ'האב אים געזאגט, ווייסט, כ'וויל עפענען א סטאר וואס זאל פארקויפן ברעקפעסט, העם און בעיקען, און עגס. זאגט מיר איצע פאר די רייט פרייז וועל איך דיר געבן א הכשר, ס'דארף אבער זיין די רייט פרייז. יעצט קומט אהער דער גרעסטער מאכיל נבילות וטריפות אין אמעריקע, דער אייבישטער האט אים שוין אפגעשטעלט אביסל, ער הייסט הילל וויינבערגער, דער רשע קומט דא רעדן אין מיר וועגן די מיידלעך אין מיליטער, דו חיה רעה דו, דו לאזט דאך שעכטן שוחטים אן קבלה, דו האסט גענומען א שוחט און האסט אים געמאכט משגיח אויף צוויי טאג ארויסצואווארפן אן אנדערן כדי עס זאל זיין מער געלט אין די קאסע, און דער אייבערשטער האט עס אזוי געפירט אז עס האט צוגעשפארט, דיין גאנצע בית השחיטה האט צוגעשפארט, ער, הילל דער גראבער חזיר, קומט דא אונז איינטיילן א דעה, יא לאזן די קינדער אין מיליטער, נישט לאזן די קינדער אין מיליטער. זאג, אין דיין שטאט ווי דו ביסט, אין נייטרא, האסטו א ווארט? ווי שייגעץ טמא דו, איך האב דאך געפיקסט דיין צובראכענע טרייפענע מקווה. מקווה, איך האב עס געפיקסט, און דו האסט אנגעהויבן צו רודפ'ן ווייסמאנדל פארוואס ער האט מיך אריינגעלאזט, ער האט מיך אפגעקאלט ער פילט ער קריגט א הארץ אטאק, געכאפט א הארץ אטאק אינמיטן זאגן א שיעור און געשטארבן. דו האסט א פראבלעם מיט מיט מיידלעך גיין אין מיליטער? זאג, דו האסט מיידלעך דא? סאו וואס קומסטו דיך דא אריינמישן? זיץ דיר אינדערהיים אין ניו יארק, משוגענע חיה וואס ר'איז זיך איינגערעדט און שרייבט זיך אונטער התאחדות הרבנים דא צוויי. ס'געווען אמאל אזוי, בן גוריון ימח שמו האט אמאל געזאגט, מ'האט גע'רודפ'ט די מדינה מדינה, זאגט ער וואס זאל איך טון אז סאטמאר רב האט צוויי הינט וואס זיי בילן אים אונטער, איינער הייסט שאפראן רב און איינער הייסט קראסנער רב, דאס איז צוויי פון די חשוב'סטע רבנים וואס איז געבליבן, און ממילא קען איך גארנישט טון, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איז אין אמת'ן איז שם רשעים ירקב ווי בן גוריון ימח שמו, אבער ביי אונז איז זייער גוט זיין ווארט, עטס ווייסט, איצעלע פימפ האט צוויי הינט וואס זיי בילן אים נאך, איינער איז דער עלעגאנטער חזיר, דער מנוול, וואס ער קומט דא יעדע פאר חדשים צו זוכן א שידוך און קיינער וויל אים נישט, ווייל זיי קאלן מיך אפ צו ס'איז אמת אז איך האב נאר געוואלט סתם נעמען נקמה אין אים ווייל ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, זאג איך אים ניין כ'האב דיר געגעבן דעם וויקטים וועם ער האט אפגעטרענט, און יעדער שאקלט זיך אפ, דאס דאס האסטו נישט געוויסט עלעגאנטער רב אז ס'קען צו דיר אהיימקומען דאס, פונקט אזוי ווי דו האסט אויף מיר אונטערגעשריבן און געוואלט מיך צוברעכן אז ס'קען דיר אויך אהיימקומען, דער אייבערשטער האט גענומען דיין ווייב אויף יענע וועלט און יעצט גייסטו זוכן א צווייטע ווייב. עניוועי, און דער צווייטער הונט וואס ס'בילט איז הילל וויינבערגער, ס'צוויי רשעים ארורים, פארשטייען נישט צו קיין הכשר, איצעלע טוט מיט זיי וואס זיי ווילן, סיגניטשער אן פייל, און דעטס איט, און אונז עסן מיר זייער עסן, איז יעצט דער וואס ער מאכט די בינגאו דער איז אן ארץ ישראל'דיגער, און ער איז א גערער, קודם אז ער איז א גערער טראסט איך אים גארנישט, ווייל זייער הכשרים זענען שוואכער הכשרים ווי אונז וואס אונז עסן מיר. און חוץ פון דעם, ווער ס'געדענקט די היסטערי אין פוילן אין די צייט פון רבי אברהם מרדכי'ן איז געווען א גערער חסיד פון די רייכסטע אידן אין פוילן וואס האט אויפגעהאבן דעם בעכער פארן גערער רעבין ביים בענטשן, ער האט מאכל נבילות וטריפות געווען, נישט נבילות וטריפות, ער האט געגעבן פערד פלייש אנשטאטס געהעריג פלייש, און ס'איז גוט געווען, דער אורים זאגט ס'איז נישט שלעכט פערד פלייש, פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? סאו ער איז א גערער, טראסט איך אים גארנישט, א פוילישער איי דאנט טראסט אים עניטינג. נאכדעם האבן זיי דאך דא אין ארץ ישראל אשר רצה וויאזוי ס'הייסט דא, יעצט ווייסט אז דא איז נישט דא כמעט קיין כשר'ע בהמה פלייש און קיין כשר'ע טשיקן, ס'קומט אלעס פון די אראבער, און די אייער איז אלץ פאלטשע אייער וואס מ'ברענגט אריין שווארצערהייט, איך עס נישט דא קיין אייער, איך עס נישט דא נאר וואסער חלה, איך טאטש נישט זייערע קראנקע מאכלים, און אז זיי האבן נאך אנהייבן צו ברענגען און טראגן ס'וועט זיין לעבעדיגע הכשר פון דעם פון יענעם, איך זאג יעדן איינעם. אז דו ווילסט קויפן ביליג גיי אריין אין א A&P אדער אין די אלע גרויסע סופערמארקעטס אז דו האסט פון א OU א הכשר, נישט וואס איך האלט פון OU אבער ס'איז בעסער ווי די אלע פליישן, ס'איז בעסער ווי די אלע איבערגעפאקטע פעקלעך. איך טראסט גארנישט פאר די אלע גרויסע האלסעילערס, איי דאנט טראסט דעם עניטינג, ספעשעלי ער זאגט ער גייט יעצט עפענען אין מאנסי דא און דארטן, ליסן פראם סאם פלעיס הי העז טו מעיק די מאני. סאו איי דאנט טראסט עני אוו דיס פיפל עניטינג, עס איז פליי ביי נייטס, און אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט זענען גערער פוילישע, און זיי האבן נאך א חסרון אז זענען איזרעיליס, די איזרעיליס האבן נישט קיין מורא דיר צו געבן נבילות וטריפות, און דעי דזשאסט יו נאו דעי דאנט קעיר, סאו אונז האבן מיר נישט קיין גרויסע צוטרוי צו די אלע זאכן. יעצט לאמיר עס זאגן מיט דעם כאפן, ער האט ארץ ישראל'דיגע בירגערעכט, דא דארט, ער האט פארן, ער האט קומען. ס'איז נישט אזוי ווי די יו, ס'איז אן עסטעבלישט קאמפעני, ס'איז א סטאר, דו קענסט אים סוען, ניין, דארפסט אים גיין נאכלויפן, ער האט מער געלט פון דיר און ער לאכט, און נאכדעם ווייס איך נישט ווער ס'פיינענצירט אים די געלט, כ'ווייס נישט, אבער געווענטליך די וואס האבן פינאנצירט איז פאר גרויסע אינטערעסט, און דארפן מאכן שור אז זיי קענען דעליווערן, און אז ס'איז נישטא גענוג פראפיט אין כשר פלייש לייגט מען צו טרייפל פלייש. א איד עפענט א סטאר, ס'גייט גייט עס, גייט נישט גייט עס נישט, טאמער האסטו אבער מאפיא אונטער דיר וואס דו האסט געבארגט געלט און דו מוזט באצאלן פעימענטס און יו דאונט פעי, מוזטו געבן טרייפות, ווייל ווען נישט ביסטו איינגעשטעלט מיטן לעבן, סאו איי דאונט טראסט דיעס פיפל עניטינג. יעצט מ'האט אראפגעלייגט דא א חרסינה וואס ס'האט אזאלעכע חקיקות, יעצט למעשה. איך וויל אדורך גיין פונקטליך וואס די פראבלעם דערפון איז, און איך וויל געבן אזא שיעור כללי ווייל ס'וועט זיין זייער וויכטיג פאר אסאך מענטשן דאס צו וויסן. קודם איך האב געוואלט זאגן אז כ'האב דא געמאכט א מקווה אין ארץ ישראל, און דער קאנטראקטאר האט געברענגט די טיילס, און כ'האב אים געוויזן ס'האט חקיקות, זענען געגאנגען און כ'האב איבערגעקערט דא די גאנצע מדינה, כ'האב געזאגט אזוי ווען מען גיבט אריין א מכרז א פרייז פאר וויפיל איך קען בויען די און די מקווה, גיבט מען עס אפילו נישט אז ס'מוז זיין ספעציעלע חרסינה. כ'האב איבערגעקערט דאס גאנצע לאנד. זאג איך אים, דו נוצט דאס פאר אלע דיינע מקוואות? מ'דארף אלע איבערמאכן. בקיצור, זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן יעצט מכרזים, אז מ'גייט ארויסגעבן מכרזים, און זאגן ספעציעלע טיילס. געדויערט א לאנגע אריכות ביז איך בין אנגעקומען צו די טיילס. כ'האב געזאגט פאר הרב לאנדא, איך גלייב נישט אז דו נוצט די אלע פסול'ע טיילס. זאגט ער, כ'נוץ טאקע נישט. פרעג איך אים, פון וואו קויפסטו? האט ער מיר געגעבן דא ערגעץ אין פתח תקוה. בין איך אריינגעגאנגען דאס זוכן. יעצט למעשה איז אזוי. ביי אונז די דעל טיילס האבן פון ביידע זייטן נישט קיין חקיקה, ס'איז אזוי כשר ווי כשר קען זיין, און ס'איז אויכעט צאמגעקלעבט מיט א שטיקל גומי, נישט מיט א פעיפער אין די בעק, ווייל ביי די פעיפער האט אזאלכע לעכער, דאס אינעווענדיג ווערט א בית קיבול, אונז האמיר זייער כשר'ע טיילס, די דעל. דא איז דאס נישט דא, דא ברענגט מען אריין טיילס, אבער די טיילס האבן א שטיקל חיסרון, אז זיי האבן קריצן, יעצט די קריצן זענען אבער געמאכט פון איין עק ביז צום צווייטן, מיט אנדערע ווערטער עס איז אפן פון ביידע זייטן, יעצט הגם דער פראבלעם דערפון איז אז ס'איז א לומדישער בית קיבול, א לומדישער בית קיבול מיינט אז נישט ס'איז מקבל נאר ס'איז געמאכט לקבל עס זאל אריין גיין דארטן די סעמענט, ובכן, דא די רבנים זענען נישט מחמיר אויף דעם ווייל זיי זאגן ס'גייט פון איין עק ביז צום צווייטן. איז אפילו ווען ס'איז א געהעריגע בית קיבול, אויף מקבל זיין וואסער האט דאך אויך נישט עק וועלט. שוין, קען מען אויך גארנישט זאגן צו דעם. אבער די אנדערע זייט אויף וואס מ'טרעט איז גראד, אז במילא איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. איז למעשה יעדער פאבירט אובאכט צו געבן אז ס'זאל נישט האבן קיין בית קיבול. יעצט האב איך געהייסן די קהילה זאלן ארדערן די כשר'ע טיילס, און כ'האב זיי געגעבן וועלעכע קאלערס זאלן ארדערן אויכעט. דארק בלו אדער לייט גרין? איז דא דא עפעס א ראש הקהל וואס ער פארשטייט בעסער פונעם כביכול פונעם אייבערשטן און פון זיין תורה און ער האט געארדערט עפעס אנדערש? ער האט נישט געכאפט אז ווען דו ארדערסט אן אנדערע טייל איז עס אן אנדערע סטראקטשער, ס'איז נישט די זעלבע, צאמגעשטעלט אין קליינע שטיינדעלעך, ס'איז יענע חתונה, כ'ווייס אפילו נישט צו ס'איז געמאכט סובמערדזשיבל אינטו וואסער. די דעל וואס אונז ארדערן מיר דאס איז געמאכט ספעציעל סובמערדזשיבל אינטו וואסער און ס'איז געמאכט אפילו אז ס'איז נישט שייני מ'זאל נישט גליטשן דערויף. נו שוין, גיי הייב אן מיטן ראש הקהל. ס'האט מיר געזאגט דער רב וואס ער האט געארדערט פאר די כלים מקווה, נישט יעצט, נאך א יאר צוויי צוריק, פרעג איך אים ס'איז דאך געהעריג געפאסט טיילס, אלע וואסער ליגט דאך אויף א כלי, זאגט ער מיר כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב געארדערט עפעס אנדערש, איך האלט טאקע ס'איז נישט גוט, נאר דער ראש הקהל האט געטוישט. ס'הייסט דא איז דער ראש הקהל דער גאט, אין אמעריקע איז דער דאלער דער גאט, און דא איז דער ראש הקהל דער גאט. עניוועי. און ס'איז געווען נאך א פראבלעם אז ווען מ'האט געברענגט די טיילס, איך האב אים געזאגט זאל זייער אבאכט געבן ווייל אזוי ווי די ראש הקהל האט געטוישט אויפן פיקטשער געפעלט עס מיר נישט, כ'האב מורא ס'איז צוזאמגעשטעלט פון קליינע שטיינדלעך, זאלסט אבאכט געבן צו ס'איז גראד צו נישט. זענען זיי געגאנגען זיי האבן אים געברענגט פון די ווענט די טיילס, די וואס איז הונדערט פראצענט גראד נאר דאס איז גלאז דאס האב איך נישט געוואלט אז מ'זאל נוצן. הגם רב וואזנער האט א תשובה אז פייבער גלעס איז מותר ווייל ס'איז נישט תחילתו פון די ערד, אבער איך האב געוואלט זאגן איין זאך און איך וויל יעדער זאל דאס פארשטיין קלאר, יעדע זאך טוישט זיך, די טעכניקע טוישט זיך אויך, איך האב געפרעגט דעל די גלאזערנע טיילס צו ס'איז געמאכט פון תחילתו איז עס געמאכט פון ערד און סענד, זאגן זיי קלאר אז יא. ס'האט זיך געטוישט, ס'איז מער נישט פיבער גלעס, שמיבער גלעס. און נאכדעם רב וואזנער שרייבט אז וויבאלד דאס איז פשוטי, און פשוטי כלי זכוכית, איז נישט מקבל טומאה. פשוטי מיינט נאר די זיבן זאכן וואס ווערט געברענגט אין די תורה, אך את הזהב ואת הכסף ואת הבדיל, דאס איז פשוטי איז אויך מקבל טומאה. זאגט רב וואזנער, פשוטי פון כלי זכוכית איז נישט מקבל טומאה. איך האב געוואלט זאגן צוויי כללים די רבנים זאלן עס האבן קלאר. דאס וואס עטס געטס א היתר אז דאס איז פשוטי, ס'איז שקר מוחלט. נעם דעם גלאז, קוק אים אן העסטו זען ער איז שיין געמאכט, ביי די עקן גייט ער שיף אראפ, ער איז נישט פשוטי, ס'איז ווייט פון פשוטי, פשוטי איז א שטיקל גלאז, און די זעלבע וואס די רבנים האבן געגעבן היתר אויף אייזן בעטאן זיי האבן נישט געוויסט ווי אזוי ס'זעהט אויס, זיי זאגן אז דאס הייסט אזוי ווי מ'האט גענומען מן העשת, ס'איז נישט געמאכט צו גארנישט, דו געב א קוק אויף אייזן בעטאן העסטו זען מורא'דיגע זאכן, דו וועסט זען אז ס'האט סייזעס. וואן טו טרי פאר פייוו סיקס סעווען עיט ניין טען, די דיקיקייט. דו וועסט זעהן אז ס'האט אפילו ווי ווייט די סעמענט זאל אריינגיין אין די אייזן, אפילו דאס האט עס א סייז. די עטס ווייסטס אפילו נישט, די רבנים כאפן נישט וואס טוט זיך, דעי דאנט נאו וואטס פלייאינג. ס'איז מן העשת, דאס הייסט א פשוטי כלי מתכות, דאס איז אזוי שיין געפארעמט מיט. אלע פיטשיווקעס! דאס איז געהעריג מקבל טומאה, ווען נישט דאס פון קבעו ובנה וואלט איך קיינמאל נישט געטרויט זיך צו נוצן אייזן בעטאן, קבעו ובנה איז שוין אביסל לייכט, און אפילו אזוי האב איך אויכעט אביסל סקעפטיסיזם, איך בין אביסל סקעפטיקל אין עס צו יוזן, ווייל סוף כל סוף די קבעו ובנה איז דא די סדרי טהרה האלט אז דאס איז נאר א היתר אויף מדרס, שוין, אויף מדרס איז אנדערש, אבער אונז האב מיר עס אנגענומען אויף אלעם, און אפילו דאס איז אויך נישט לויט יעדן, כ'וועל באלד. צוקומען. על כל פנים, האב איך געהייסן וואס זיי זאלן ארדערן, האט ער נישט געכאפט אז מיט דעם וואס ער טשענדזשט די קאלער האט ער געטשענדזשט דעם גאנצן אייטעם. איך האב אנגעזאגט דעם רב וואס איז געקומען שווימענדיג, ח ו, ס'האט געדויערט צוויי דריי וואכן ס'זאל אריינשווימען, האב איך אים געזאגט זאל זייער וואטשן, און ער האט נישט געוואטשט, מען האט אים געברענגט אן אנדערן שטיין פון די וואנט, וואס יענץ איז גוט נאר ס'איז גלאז און איך האב עס נישט געוואלט נוצן אויף די פלאר. סא דאס איז וואס דא גייט פאר. שטעל דיר פאר. דער רב ווייסט נישט פון זיין העד טו היז ריער ענד, ער ווייסט גארנישט. עניוועי, זיי האבן עס ארויפגעלייגט, יעצט הייבן זיי אן צו קומען וואס איז די פסולים, מען הייבט אן מיט מיר צו רעדן און ווי ווי די שיעור נישט איז. האב איך געזאגט אזוי, הערט מיך אויס, הערט מיך אויס, אויב איר זענט גרויסע תלמידי חכמים האט איר דאך מיך נישט געדארפט מטריח זיין צו קומען צוויי מאל, און אויב איר זענט גרויסע תלמידי חכמים פארוואס האט עטץ געהאט א מקווה צוואַנציק יאר פסול, זיי האבן געהאט א מקווה, עס איז געווען צוואַנציק, איך האב שוין געהערט אויף די מקווה צוואַנציק יאר צוריק. כ'בין יעצט דא געווען, האב איך גערעדט צו דעם וואס ער פירט עס, א כולל אינגערמאן וואס ער פירט עס, זאג איך אים, כ'האב דאך געהערט אזוי, זאגט ער, האסט גוט געהערט, ס'איז געווען אז די מקווה פון כלים איז געווען קאנעקטעד צום בור פון זריעה, ס'איז דא יעצט איין מקווה וואס טאמער גייט ארויס דאס וואסער קענסטו עס נישט אנפילן, ס'איז אבער נישט דא קיין פייפס צוצוקומען, בקיצור, ס'איז יענער חורבן. יעצט, ס'איז אויכעט געווען, כ'האב געקויפט אזא טעסטער דא, ווייסט, מ'טעסט די וואסער, ס'איז געווען אזוי מין אינ פעקטעד די וואסער, איך זאג אייך דעם אמת, איך ווייס ס'איז דא אזא קאלער, ס'גייט גרעסער, שוואכער, שטערקער, ס'איז אזוי אינפעקטעד געווען אז ס'איז געווען א שרעק צו קוקן דערויף, כ'האב קודם האב איך אריינגעלייגט אין יעדן איינעם גענוג קעמיקעלס אז מ'זאל עס ס'זאל כאטש נישט גיין ווייטער, עניוועי. איז וויל איך קודם געבן א שטיקל הקדמה וואס דא גייט פאר, די ערשטע זאך אז ס'האט קליינע קריצן איז עס א שאלה פון א בית קיבול, און עס ווערט שאובין. די צווייטע זאך איז וועגן מעמיד המקווה ביי על ידי דבר מקבל טומאה, שטעלסט אויף די מקווה מיט א דבר מקבל טומאה. די דריטע זאך איז וועגן טבילה אויף כלים וואס דאס א גזירה פון מרחצאות, דאס איז א עקסטערע גזירה דרבנן. שוין. יעצט מעמיד על ידי דבר מקבל טומאה, אויף דעם וואלט איך געווען סקעפטיקל צו זאגן אז ס'איז א חשש, ווייל בסופו של דבר ס'דא בעטאן, סעמענט אונטער דעם, און ס'איז אויך ארומגענומען מיט גראוט. ס'איז אבער דא אן אנדערע זאך וואס איך זאג אייביג, און כ'האב עס דא געמאכט, איך מאך אייביג העכער, איך מאך בערך צוויי אדער דריי אינטשעס מאך איך העכער גובה המים, די וואטער לעוועל. פארוואס מאך איך עס העכער? ווייל די אלע אייזענעס, למשל די רעילינג, די סטים, די אויב ס'איז דא פסול'ע טיילס, די אלע זאכן העלפן צו אז די וואסער זאל ארויף גיין העכער. אויב דו האסט נישט א עקסטערע אינטש אדער צוויי, קומט אויס אז דיין גאנצע מקווה איז מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה. יעצט, דאס האב איך דא אויך פארראכטן, ווייל איך האב געמאכט אז ס'זאל זיין העכער מיט צוויי אינטשעס, כאטשיג ס'איז זייער שווער געווען צו נעמען די צוויי אינטשעס ווייל ס'איז נישט געווען פון וואו עס צו נעמען, ווייל די בור פון די לאך פון דעם מי זריעה איז זייער נידריג. זיי האבן עס געגאסן אנעדעם וואס איך בין דא געווען. געהייסן זיי גיסן נייע סטעפס מיט א פלעטפארם האבן זיי געגאסן צו הויך, זיי האבן נישט געכאפט אז דאס איז א ביטערער מיסטעיק. אזוי אויך געזאגט מען דארף ס'זאל זיין א קבוע דורך אייזנס האבן זיי געזאגט ס'האט מען צופיל ארויסגעשטעקט אייזנס שוין וואטעווער איט איז. יעצט איז לאמיר נאכאמאל צוריקקומען דא צו אונזערע חששות איז די ערשטע חשש איז אז ס'האט. קליינע קריצן און דאס איז א כלי און דאס איז א חשש פון שאובין. נאכדעם איז דא נאך א זאך אז אלס מעמיד האב איך שוין געזאגט ווייל עס האלט זיך אויסער דעם אויכעט איז נישט קיין מעמיד. די דריטע איז טבילה על גבי כלים דאס איז א גזירה פון מרחצאות. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. ס'איז דא אחרונים ווי למשל אין מנחת יצחק חלק ג' סימן צדיק. סימן צדיק א', ער האט אויף אסאך פלעצער, שרייבט ער אז אפילו אויף די אנדערע זייט פון די חרסינה איז אויך דא קריצן איז עס אויך א שאלה אין די הלכה, איז רעדט ער פון די חששות, די חשש פון בית קיבול ווייל ס'איז שאובין און מעמיד און אויך טבילה על גבי כלים, זאגט ער אזוי די חשש פון א בית קיבול איז נישט שייך, פארוואס? ווייל דער בית קיבול איז דאך אויף די אנדערע זייט. נאר ער טענה'ט ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט א בית קיבול העשוי למלאות, דאס איז א לומדישע בית קיבול, ר' מאיר בראנדסדארפער רעדט פון דעם, און ממילא קיין ערענסטע חשש פון שאובין איז נישט דא. און אויכעט, אזוי ווי איך זאג דא, אז וויבאלד ס'האט דאך א וואנט אינדרויסן איז נישט שייך אז דאס איז מעמיד די מקווה. אבער דאס פון טבילה בכלים. ווייל אין טובלים על גבי כלים, דאס איז א גמרא אין מסכת נידה דף ס' ו' עמוד ב', ס'איז א משנה אין מקוואות אין פרק ה, מים שהעבירו על גבי כלים, מחוצה לו איז פסול, אין טור שלחן ערוך אין יורה דעה סימן קוף צדיק ח', איז דא פון דעם א גאנצע אריכות, און דאס איז אלס גזירות מרחצאות. דאס איז די פראבלעם ביי אונז אויכעט, ווייל ביי אונז איז נאך ארגער, ווייל דאס איז ממש אויבן, מען טובל'ט זיך אויף דעם. יעצט, ס'דא א געוואלדיגע אריכות אין ספר סדרי טהרה, דאס איז אין קוף צדיק ח', דאס איז אין יורה דעה, דארט ווי ס'רעדט זיך וועגן טובל'ן זיך אויף א כלי. די גזירה וואס די חכמים האבן געמאכט. ער האט דא א מורא'דיג לאנג שטיקל, און דארטן רייסן זיך ארום די גדולי הפוסקים צו מען מעג זיך טובל'ן אויף די שליבות, ס'איז דא א מהר"ם פאדווע, מען מעג יא, מען טאר נישט. די סוף איז זאגן אסאך אחרונים, למשל דער טורי זהב זאגט אז מען טאר זיך נישט טובל'ן, און די מהר"ם פאדווע זאגט אז ער האט נישט מדייק געווען גוט, ווייל מען מעג יא ווייל ס'איז קבעו ובנה, און שטעל דיר פאר די וואסער וואס מען לייגט אריין אין די מקווה דאס הייסט קבעו ובנה. די וואסער הייסט בנה עליו, יעצט, און ער ברענגט א גאנצע אריכות די סדרי טהרה, יעצט אויב איך וועל האלטן אז די וואסער הייסט בנה עליו, דארף מען בכלל וויסן פונקטליך וויאזוי דאס ארבעט, ווייל אז ס'איז א כלי און דו לייגסט אריין וואסער, ווען ווערט עס בנה עליו, ווען ווערט עס אויס, ס'איז זייער שטארק פארפלאנטערט, וואס כ'קען נישט ארויסקריכן, כ'האב קיינמאל נישט געקענט ארויסקריכן פון דעם, יעצט למעשה איז דא אסאך אחרונים, די סדרי טהרה אליינס זאגט אז דאס העלפט,

איז מעג מען? טאמער ס'האט יא, טאר מען נישט? איז דארט איז דאך אויכעט קבעו ובנה עליו, און זעהסטו דאך אז די וואסער העלפט נישט אייביג. אין דעם איז דא אסאך קשיות אויף דעם. אבער למעשה צו ס'העלפט נאר אויף טומאה, צו ס'העלפט נאר אויף מדרס, איז א גאנצע אריכות. כ'האב אמאל געזאגט אז איך בין מחבר קבעו ובנה אויף די אייזן אייזן בעטאן וואס מ'לייגט אריין, האב איך געזאגט איך וואונדער מיך פארוואס קיינער ברענגט נישט די משנה פון קבעו ובנה. איך זע אז קודם קען וויי זיין נאך די בנה עליו, אבער באמת ס'דא וואס האלטן אז דאס העלפט נאר פאר טומאת מדרס, און דא האב איך א גאנצע אריכות. איך נוץ עס נאר ווייל כ'האב נישט קיין בעסערן אפשן עניוועי, מאך איך קבעו ובנה און איך פארלאז מיך אויף די וואס האלטן אז ס'העלפט אויף אלע מיני טומאות. איז יעצט גייט זיך אנהייבן א נייע מעשה, וויפיל דארף דער בית קיבול האבן אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט נישט כשר? אויב איך וויל עס האלטן פאר לייק כלי חרס, איז ביי כלי חרס איז דער דין, אז ס'מוז האבן א רביעית, און טאמער ס'האט נישט קיין רביעית איז עס מעיקר הדין נישט ווי מ'זאגט פסול, אבער אוודאי ס'איז ס'איז זייער נישט כדאי מ'זאל עס נוצן, ווייל א חצי שיעור איז אויכעט נישט גוט, ס'איז נאר אויף אזוינס ווי דעמאלטס איז שוין מצד הדין, עיקר הדין, נישט גוט. יעצט אויב לייגט מען דארטן אריין שטיינער ביי כלי אבנים פסל'ט עס אפילו ביי כל שהוא, אזוי שטייט אין משנה כלים פרק י ד משנה ד. אויב דו האלטסט אז דאס הייסט פארצעלאן, איז דא א תשובת מהרש"ם וואס ער זאגט אז עס האט א דין ווי זכוכית, און זכוכית איז אויך א כל שהוא, און לכאורה איז עס זכוכית. כ'מיין די וואס האבן באשטעלט, די וואס איך באשטעל דאס איז געהעריג חרס, ווייל איך ווייס אז דער שיעור איז א רביעית, נו האב איך דאך נאך אסאך זיך ארומצושפילן, אפילו עס ווערט א שטיקל קריצל, אבער זכוכית מיט אבנים איז אפילו א כל שהוא, און פארצעלאן. און זאגט דער מהרש"ם האט א דין זכוכית. יעצט אין שאלות ותשובות אמרי יושר ווערט אויך געברענגט א גאנצע אריכות און ממילא. האסטו דא אן ערנסטן פראבלעם וואס זיי האבן געטון. יעצט אויכעט דער בית יוסף ברענגט א שיטת הרא"ש און זיי האלטן אז נאר דעמאלטס האט מען גוזר געווען ווען מען פירט אדורך דעם מעיין על גבי אחורי הכלי אבער ווען די כלי אליינס ליגט אין די מקווה אונטער זיינע פיס וואס ס'גייט נישט דורך אויף דעם האט מען נישט גוזר געווען. דאס וואלט געווען גוט ווען ס'איז אויף די בעק דא די כלי און מ'לייגט עס אריין אין די מקווה איז נישט אזוי געפערליך. אין דער אלטער היים האט מען נישט געהאט די אלע פענסי טיילס, מ'האט גענוצט וואס מ'האט געקענט און מ'האט זיך פארלאזט אויף דעם אז וויבאלד ס'גייט נישט דורך די כלי אליינס. אבער דא גייט דאך עס דורך די כלי ווייל דא ביי אונז איז די חקיקות פון אינעווענדיג. יעצט נאכדעם איז דא נאך א פראבלעם וואס ס'האט מיט דעם ווייל ס'איז שייך. למדרס, ס'איז ראוי למדרס. און אויף דעם קען מען זיך אויך דינגען, ווייל דער סידור טהרה אליינס דארט זאגט אז ס'מוז זיין אז אויף יעדן האלץ זאל זיין גענוג ברייט אז מ'זאל קענען ארויפלייגן א פיס דערויף. און די טיילס זענען נישט אזוי ברייט, און אז ס'קומט זיך מיט אפאר טיילס צוזאמגעשטעלט הייסט עס שוין נישט ראוי למדרס. יעצט האב איך זיי געזאגט אזוי, ווען דו רעדסט פון די ווענט, די ווענט איז אלעס כשר, כ'האב זיי געזאגט אפילו גלאז קענסטו ארויפלייגן, ס'באדערט מיך גארנישט. אבער אז דו רעדסט פון דעם וואס מען דארף טרעטן דערויף, דאס איז אויף די פלאר, דעמאלטס האסטו אן ערנסטן פראבלעם. יעצט דאס איז וואס ס'ווערט שוין געברענגט אין אלע פוסקים. יעצט אונז האבן מיר נאך א פראבלעם וואס ווערט נישט געברענגט אין די פוסקים, דאס ווערט געברענגט מיטן פראקטיקייט. ווייס איך ס'איז דא א גאנצע פראבלעם וועגן די האר פון אינדיע. די רבנים האבן נישט וואס צו טון מיטן גוטן שווארצן טאג, אנשטאט זיי זאלן זיך זעצן לערנען, זענען זיי ביזי אז ס'איז דא ווערעם אין די וואסער, און די האר ברענגט מען עבודה זרה פון אינדיע, און די אלע באלאוני זאכן מיסטיקעלס וואס דו קענסט עס נישט פראווען צו זיי ווייסן וואס זיי רעדן צו נישט, און דערווייל זעט מען אז זיי פליען אין הימל, זיי ברענגען כישוף מיט פון אינדיע. יעצט איך וויל ענק זאגן א סוד, יעדע מקווה אידענע קען ענק פארציילן אז ווען ס'טובלט זיך פרויען אין די מקווה, ווען זיי ענדיגן, און די אלע פרויען וואס זיי גייען מיט אייגענע האר, זיי זיצן אין חפיפה, מען קעמט דאס, מען רייסט אויס האר, ס'איז נישט מחובר צום גוף, און ס'איז ארויסגעפליקט שוין, און ווען מען גייט אריין אין וואסער געט עס א שווים ארויף א מחיה, און ממילא ס'שווימט ארויף א מחיה, ווערט עס לויז, און יעדע באלענית וועט אייך זאגן אז נאך א פאר שעה טובלען קען זי מאכן א שייטל. זי האט גענוג האר צו מאכן א שייטל, נישט פון אינדיע, נאר פון די מקווה. יעצט איך לערן אויס אלע באלעניות. כ'האב דאס איינגעפירט אין ארץ ישראל נאך יארן צוריק, אז מ'זאל האבן אזא. וואס עס שעפט ארויס די, ווייסט נישט אין א סווימינג פול איז דא די גרינע נעץ וואס נעמט ארויס די האר, און צווישן יעדע פרוי זאל זי געבן א טונקע אריין און ארויס נעמען, און יעצט ווייסט וואס, אלע זאגן מיר איר זענט גערעכט, יעדעס מאל קומט עפעס ארויס, יעצט לאמיר זאגן ס'איז דא א פרוי וואס זי האט רויטע האר, זי גייט אריין אין מקווה און ס'שווימט ארויף פון די שווארצע פון די פרוי וואס האט שווארצע האר שווימט ארויף אויף איר. און זי קומט אהיים און זי הייבט אן צו שלעפן פון זיך שווארצע האר, זי ווייסט ס'איז נישט אירע האר, איז במילא האט זי אן ערנסטן פראבלעם, צי דאס איז ארויף געגאנגען אויף איר ווען זי איז אראפ געגאנגען אין מקווה, צי ווען זי איז ארויף געגאנגען אין מקווה. וועגן דעם איך זאג אייביג אן ווען איך בוי מקווה'ס, זאג איך אן אזוי, זאלסט געדענקען, אויב ס'איז דא פרויען וואס זיי שערן זיך אפ, און ס'איז דא וואס זיי שערן זיך נישט אפ, מוז זיין צוויי מקווה'ס על פי הלכה, ווייל די פרוי וואס זי שערט זיך נישט אפ, גייט איבערלאזן האר פאר די פרוי וואס זי שערט זיך אפ, און דאס וואס אונזערע הייליגע די פריעריגע רבנים מיט אלעם האבן אונז ווי מען זאגט אויסגעלערנט אז א פרוי זאל זיך אפשערן און נישט דעם זעלבן טאג וואס זי גייט צו טבילה נאר א טאג, צוויי פריער ס'זאל נישט זיין די קליינע האר, דאס איז געווען נישט נאר אויסגערעכנט ווייל מען דארף זיך קעמען די האר, דאס איז געווען אויכעט אויסגערעכנט ווייל ווען זי שערט זיך נישט אפ די האר איז דא א שייטל, און כ'לאז זאגן נאך מער. וועגן דעם לאז איך נישט אז מען זאל אפילו נוצן די זעלבע וואנע צימערן ווייל איך טענה אין די וואנע איז אויך פיל מיט אירע האר און אויפן טוילעט און אויף די סינק און סקומט א אידישע טאכטער וואס זי איז זייער אפגעהיטן, און זי לאזט זיך נישט חלילה וואקסן אירע אייגענע האר און זי דארף ליידן פאר יענע פרוי איך האב צענליגע שאלות צענליגע פון מקוואות וועגן דעם די פרוי קאלט אפ כ'בין אהיים געקומען כ'האב געטראפן רויטע האר אויף מיר איך האב נישט קיין רויטע האר צו זי זאגט כ'האב געטראפן שווארצע האר פון ווען איז דאס פון פאר די טבילה צו פון נאך די טבילה? א גרויסע פראבלעם דאס. האב איך געטענה'ט פאר די קהילה איך וויל זאלסט נעמען זייער לייט טיילס, דורכזיכטיגע טיילס וואס מ'זאל קענען אראפקוקן ביז אונטן. אסאך מאל די איינצעלענע האר שווימען טאקע הויעך, נאר טאמער ס'קומט אראפ זעקס, זיבן און צען האר מיט איין מאל, און ווען ס'גייט אריין אין מקווה געט עס א קלעב צוזאם און ס'פאלט אראפ, קענסטו נאר זען ווען דו קענסט אראפקוקן ביז אראפ. און בכלל טענה איך ווען דו ווילסט זען, למשל איך האב בלאנדע האר, איך בין שוין אן אלטער איד, יא? כ'האב איינמאל געוואלט אויסטעסטן ביז ווען א פרוי קען זעהן פון אינדרויסן אז מיינע האר שווימען אריין אונטערן וואסער. האב איך געזאגט פאר איינעם, זעהסט כ'האב ווייסע פאות מיט אלעם, גייסט מיר זאגן ווען איך בין אריין אונטערן וואסער? זאגט ער, ס'איז זייער שווער צו זעהן, דו האסט ווייסע האר, אויף ווייסע האר קען מען גארנישט זעהן. און דו האסט די דיקע שווארצע האר זעה איך. קומט אויס אז די פרוי דארף זיך זייער שטארק איינטונקען. יעצט ס'איז דא דער חתם סופר, ס'איז דא אויף די מנהגים פון חתם סופר, ווערט געברענגט, און ר' הלל קאלאמייער'ס איידעם ברענגט עס אויך צו, אז מ'זאל גיין מיט א סבוכה, מיט א נעץ. אבער א סבוכה איז דאך א שאלה אליינס אויף א חציצה, טובל'ט מען זיך צוויי מאל. איין מאל אן די נעץ, און איין מאל מיט די נעץ. יעצט די פרויען וואס זיי האבן האר, דארפן זיך זייער זייער טיף אונטערטונקען. במילא זיי טונקען זיך אונטער זייער זייער טיף, איז דא א גאנצע שאלה, ווייל די די קנייטשן, די קמטים, פון איר גוף לאזט נישט אז די וואסער זאל צוקומען דארט, סאו ס'איז מורא'דיגע שטארקע פראבלעמען, און מען דארף מיט דעם ארבעטן, ווייל שטעל דיר פאר איין האר שטארצט ארויס נישט אריין אונטערן וואסער, אפילו אפילו ס'שווימט אויפן וואסער, ס'מוז אריינגיין אונטערן וואסער, איז עס פונקט ווי די גאנצע האנט וואלט געווען אינדרויסן. ס'איז גארנישט גע'טובל'ט. איך האב אלץ אנגעזאגט, די היימישע מקווה'ס אין קרית יואל און אין מאנסי און איבעראל, דא איז פרויען מיט האר, עקסטערע צימערן, אן עקסטערע מקווה. ווילסט זיין שיין פאר דיין מאן, נאו פראבלעם, באט דו קענסט מיר נישט מטמא זיין מיין מקווה. ווי כ'האב זיי געזאגט זאלן מאכן ליכטיג, האט אנגעהויבן דער אשכול, ס'הייסט, געזאגט האט עס דער רב, אבער אים קאמפלעינען קענט עס איז געקומען פון דער אשכול, האט געזאגט דער אשכול, אני לא רוצה מקווה אין כמה גוונים, איך וויל נישט קיין מקווה מיט אסאך קאלירן. האבן זיי געטראפן דארטן, אויף די וואנט האב איך דאך געזאגט מ'מעג נוצן וואס מ'וויל, האבן זיי געטראפן א טונקל שווארצן, קאלער האבן זיי צוגעמעטשט צו דעם פון מאנסי אז דאס איז די זעלבע כמעט די די זעלבע האבן זיי עס גענומען איי עס איז נישט כשר העי הו קעירס ווי פלעגן די דייטשע אידן זאגן איך בין קודם איין דויטשע און נאכהער איין יוד דאס מיינט אזוי קודם דארף איך פליזן מיין סעטיספעקשאן און נאכדעם אז ס'עט בלייבן פלאץ זאל איך פליזן דעם אייבערשטן אויך און דערפאר האט זיי דער אייבערשטער אראפגענומען איז למעשה. איז דא דא א מורא'דיגע פראבלעם אז מען קען נישט זעהן, און ס'איז א גאר אן ערנסטע פראבלעם, ווייל מיך האט מען שוין אפגעקאלט פון מקוואות אז א פרוי האט געפילט אז זי האט געטרעטן אויף א אויף א כ'ווייס אויף א די האר, און אז זי האט געפילט אז זי האט געטרעטן אויף די האר האט זי מורא געהאט אז אפשר האט זי זיך נישט כשר גע'טובל'ט, ס'איז אלץ פראבלעמען וואס זיי געשעהן אין יעדע מקווה, דאס קען נאר וויסן איינער וואס איז אדער א באלאניט, א פרוי וואס זי פירט א מקווה, אדער א רב וואס ער פסקנט הלכות חציצות אויף א מקווה, און ווען אונז נעמען א בעלאנית לערן מיר זיי אויס די אלע הלכות, איך לערן נישט שוין דא מיט א בעלאנית, איך לערן נישט מיט איר פערזענדליך, איך וויל דאך נישט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, איך לערן איר די אלע זאכן וואס זי וועט דארפן קאנפראנטן, און זי זאל האבן א טעלעפאן, זי זאל האבן וועם צו קאלן, עס איז א גאנצע אינדעסטרי, דזשאסט ביקאוז אין אמעריקע געקענט יעדער טאם דיק און הערי ווערן א בעלאנית מיינט נישט אז דאס איז ריכטיג, דא אין ארץ ישראל גייען זיי דורך מש. שוגענע שווערע קורסן מיט טעסטן און נאר דעמאלטס קענען זיי קריגן א דזשאב. אין אמעריקע, ווער ס'וויל קען קריגן א דזשאב. ס'פאלט מיר ביי, ס'איז נאך א מזל אז נחמיה וועבערמאן איז נישט געווארן קיין באלאניט, נחמיה וועבערמאן האט דאך אויך געקענט ווערן א באלאניט, ער האט דאך פארשטאנען גוט צו די פרויען. יעצט איז דא א נייע שידוך עיבי בעיבי שטיין מיט פיני גאלד, איך ווייס נישט ווער איז דער זכר און ווער איז דער נקבה, אבער למעשה הייסט עס אז עיבי בעיבי שטיין עט זיין דער נקבה און פיני גאלד עט זיין דער זכר. יעצט האט מיר א גאנצע שאלה צו עיבי בעיבי שטיין מעג גיין זיין א באלאניט, ביי אונז לאזט מען יעדן אריין, ס'איז אנבעליוועבל אז ס'איז דא א דימענד, מען האלט נישט ביים צאל, און נישט יעדע פרוי וויל עט די בעסט טיים ווען די עלט די טאטע קומט אהיים די מאמע צו עס קומט אהיים איך ווייס אירע קינדער און די אייניקלעך זאלן אוועק געבן די צייט ס'איז פריים טיים עניוועי איז דאס האב איך געזאגט די רבנים דארטן עטס האט זיך טועה געווען מיט ביסודן של דברים און דער אמת איז, זיי האבן זיך נישט טועה געווען, ווייל זיי האבן קיינמאל קיין כשר'ע מקווה נישט געהאט. איך האב שוין געהערט צוואנציג יאר צוריק אויף דעם מקווה, מענטשן זענען געפארן, זיי האבן קאמפלעינט, איינער האט מיר געזאגט אז די כלים מקווה איז קאנעקטעד צו דעם בור זריעה, איך האב נישט געגלייבט, איך בין יעצט דארט געווען, ס'איז געווען די בני תורה, ס'איז דארט דא איינער א א כולל אינגערמאן, ס'איז איינער פון די ראשי הכולל, ער קען גאנץ פיין הלכות מקוואות, און איך האב געזען ווי ער האט מיר געוויזן וואס ער האט אלץ פארראכטן, און הערשט איז דא פיל מיט פראבלעמס, ס'איז דא איינע פון די גרעסטע כלים מקוואות וואס זיי האבן דארט, וואס מ'ווייסט נישט וויאזוי מ'האט עס אנגעפילט, ווען מ'האט עס אנגעפילט, און מ'נוצט עס די גאנצע צייט, מ'האלט אין איין צוגיסן וואסער, ס'הייסט, ס'טוט זיך דארטן, ס'איז א מהומה. און נאכדעם איז געווען נאך א זאך, ס'איז דא אזא טעסטער, איך האב בודק געווען אלע מקוואות דארט, ס'איז געווען מקוואות זענען געווען אזוי. פול מיט בעקטיריע, כ'האב זיי געזאגט זאלסט וויסן איינער קען דא קראנק ווערן, בין איך שוין געלאפן קויפן קלארין, און כ'האב געוואלט זען צו ס'ארבעט, האב איך געמוזט קויפן וואס ס'טראגט ארויף די וואסער און ס'טראגט אראפ, כ'האב אלעס געמאכט און איך בין אוועק, האב איך איבערגעלאזט א קלינע קאמיוניטי. איז ער געגאנגען, כ'האב זיי געזאגט זיי זאלן באשטעלן אדער די לייט בלו, די דארק בלו אדער די לייט גרין, איז ער געגאנגען, זיי האבן זיך געברענגט זייערע אייגענע קאלערס, לא רוצים שהמקווה יהיה כמה גוונים, זיי ווילן נישט ס'זאל האבן אסאך פארבן, זיי האבן אפילו געוואלט. צו מאכן ביז צום גובה המים זאל דארט זיין די זעלבע טיילס וואס איז דא אינדרויסן, נישט טיילס, אזעלכע גרויסע שטיינער זאג איך אים, דו קענסט נישט ווייל די מקווה גייט געבויגן אז דו וועסט שניידן אינמיטן, מיט די צייט צעפאלט עס, ס'האט נישט דעם גלאנץ, האסט עס אויפגעשניטן, עניוועי, איך האב מיר אנגעגעסן דארטן די יארן, און יעצט הייבן זיי אן צו פרעגן פארוואס ס'איז נישט גוט, פארוואס ס'איז נישט גוט? הע, ס'איז נישט גוט פאר צענדליגע אנדערע טעמים וואס דו ווייסט אפילו נישט. נאכדעם האב איך זיי געזאגט אזוי, יעדע פרוי וואס זי טובל'ט זיך מוז מען באקוקן צו אלע האר זענען אונטערן וואסער. און קודם האב איך זיי געזאגט דארט איז נישט דא גענוג ליכט, האבן זיי צוגעזאגט זיי גייען לייגן נאך צוויי ספאטלייטס. איך לייג איבעראל ספאטלייטס. און מיט די ספאטלייט אינאיינעם איז זייער שווער אויב די פלאר איז טונקל, איז מורא'דיג שווער אז מ'זאל זען צו די האר זענען אריין. איך זאג נאכאמאל, ווען ס'איז שווארצע האר, קען זיין דו קענסט עס בעסער דערקענען. ווען ס'איז א בלאנדי קענסט דו גארנישט זען. איך בין א איד מיט ווייסע פאות און ווייסע האר, מ'האט נישט געקענט זען. כ'האב גענומען א אינגערמאן וואס ער פארשטייט צו דעם, כ'האב אים געזאגט באקוק ווען דו זעסט וואס דו זעסט. זאגט ער ביז דו ביסט נישט אראפ מינעמום א פיס האב איך גארנישט געזען. כ'האב נישט געוואוסט צו דאס איז דיינע פאות צו דאס איז גארנישט. ס'איז נישט קיין דזשאוקס די זאכן. מען נעמט א אידישע טאכטער מען שמייסט זי אויס, מוזט דיך פורש זיין פון דיין מאן, מוזט אהער און דו מוזט אהין, און ס'איז דא פרויען וואס זיי קענען נישט האבן קיין קינדער וועגן די אוויולעישן מיט אלעם, מען האקט אין זיי שטיקער, און ווען ס'קומט צום חלק וואס די רבנים דארפן מאכן, אה דארטן ניין דאס איז ס'איז גוט אזוי, א איד איז געקומען אמאל צום סאטמאר רב, ער האלט אז מען דארף איינפירן מען זאל נישט קויפן די קדם וויין שבת, מען זאל יעדער זאל זיך דרוקן אליין וויין. אזוי ווי מען באקט חלות. האט דער רבי געזאגט, ס'איז אזא פיינער פלאן, ווען גייסטו עס איינפירן? זאגט דער איד, ער'ט רעדן מיט די רעבעצן. זאגט דער רבי, ניין, ניין, דעמאלטס לאז אזוי. פארשטייסט? ער וויל אז די רעבעצן זאל אים דריקן דעם וויין, און זי זאל עס אויסקוועטשן. דער רבי מסביר געווען, אז יעדע זאך וואס זי טוט, עסטו זיין באלעבאס זאגן זי זאל עס דיר טון, אבער די זאך וואס דו דארפסט טון, עסטו זאגן ס'איז גוט אזוי אויך. פארשטייסט? ער'ט זאגן די רעבעצן. זעלבע אויך, די אידישע טאכטער, מען גיבט אין איר מכות! יעצט ווייס איך פון שאלות אין זומער, און איך בין נישט די גרעסטע רב, איך מיין איך פארשטיי צו די זאכן זייער גוט ברוך השם, אבער איך בין כסדר אויפן וועג, יעצט ווייס איך פון שאלות, ס'איז דא פרויען וואס זיי קענען זיך נישט רייניגן צו טבילה, ס'איז דא פרויען וואס ביז זעכצן ביז זיבעצן טאג נאכדעם וואס זיי האבן געזען קענען זיי ערשט גיין צו טבילה, און דעמאלטס איז שוין לאנג נאך די אוויולעישן, האקסטו רייסטו שטיקער אין איר. יא, יעצט וויל איך דיך פרעגן, וואס די רב דארף ערלעדיגן ערלעדיגט ער, ער זעט אז די מקווה זאל זיין קלאר און זויבער אז מען זאל קענען זען צו ס'איז דא א חציצה דארט צו נישט, צו די האר האט ארויסגעשטארט צו נישט, דאס נישט, פארוואס? ווייל זיין סעטיספעקשאן דאס האט ער, פארשטייסט? און אין ווארסט קעיס סינעריאו אז ער קומט אהיים זעכצן טאג שפעט, רייבט ער זיך אויס אונטער די דאך און ער האט נישט קיין פראבלעם, שי איז די וואן דעטס סאפערינג. האב איך זיי מסביר געווען די אלע זאכן, עטס לעבטס אין חלומות אז דער ראש הקהל האט א רעכט צו זאגן א קאלער פון א מקווה, אפשר האט דער ראש הקהל א רעכט צו זאגן א קאלער אויף א בדיקה אויכעט, אפשר מען גיין אזוי, מען מען נישט פלאגן דעם רב, מען מען נישט פלאגן די פרויען, דער ראש הקהל העט מחליט זיין ווען ס'איז רויט און ווען ס'איז נישט רויט, שוין, און געס וואט, מען מען אים אפילו נישט לערנען, ממילא עט ער נישט האבן קיין שום פראבלעם, אזוי זאגן די לצים, ר' חצקל ראטה איז אמאל דורכגעפארן א רויט לייט. געפארקט, און די פאליס איז געקומען און האט אפגעשטעלט זיין קאר, אה אה אה אה, זאגט ער, נע, ס'איז נישט געווען אינגאנצן רויט נאך, נע, נע, ניין, דאס איז נאר א דזשאוק, כ'מיין נישט צו מאכן חוזק פון אים, כ'מיין נאר צו זאגן, מ'וועט מ'וועט נעמען דעם ראש הקהל ער'ט פסק'ענען הלכות מראות אויך. געווען אמאל א איד וואס פלעגט קומען צו א רב, פרעגן אלץ שאלות, שפעטער האט ער אויפגעהערט, איינמאל טרעפט אים דער רב פרעגט ער אים פארוואס קומט איר נישט? זאגט ער כ'זאג דעם רב דעם אמת, אריינצוקומען מיט א הינדל מיט א שאלה ס'איז צופיל די אויסגאבן מיט אלעם, כ'האב געלערנט צאינה וראינה, אין צאינה וראינה איז געשטאנען אזוי אז טאמער מ'האט נבילה, לכלב תשליכון אותו, ווארף עס אריין צום הונט אריין, שוין, זאגט ער איך במילא ווען איך האב א שאלה אויף א הינדל, געב איך עס פארן הונט זעה איך עסט עס דער הונט אויף, דעמאלטס איז עס געווען זיינס, נבילה, עסט ער עס נישט אויף, דעמאלטס איז א סימן אז עס איז נישט געווען נבילה, פרעגט אים דער רב, נו וויאזוי פסק'נט דער הונט, וויאזוי איז זיין צוגאנג אין הוראה, זאגט ער, רבי, ער איז אזא מחמיר ער האט נאכנישט איבער געלאזט איין שטיקל, ווייסט, אונז עמיר נעמען דעם ראש הקהל ער'ט אונז פסק'נען הלכות נידה אויכעט, און נאכדעם האב איך צו זיי געטענה'ט איך פארשטיי נישט אויב עטס האלטס אז עטס פארשטייטס צו דעם, וואס האט עטס מיך גערופן לכתחילה? און איך האב זיי געזאגט דעם אמת, דערווייל האט עטס געהאט א פסול'ע מקווה צוואנציג יאר וואס איך ווייס, איך האב שוין מיט דעם עוכר ישראל, דעם ירבעם בן נבט, ימח שמו וזכרו, און ר' ציון לעווי האב איך מיך שוין געקריגט מיט אים מיט צען יאר צוריק, פופצן יאר צוריק, און איך האב אים געברענגט עבדיה זאל מיר צוהעלפן, זאגט ער עבדיה צו מיר? א חדר חבר, איך האב געלערנט מיט אים אין חדר, איך האב מיט אים גארנישט. ער האט נישט געמאכט קיין כולל דארטן, זיין תפקיד איז געווען זאל ער אויספאמפן דאס געלט פון די מענטשן, און ער האט זיך געקריגט מיט אלע, ביז סוף האט מען מורד געווען אין אים, נישט געלאזט מען זאל מאכן אן עקסטערע שול, זיי האבן אים אנגעפיפן, ווייל דאס איז דאך אלץ דער בעל דבר, קודם געט ער דיר פאוער, נאכדעם נעמט ער דיר עס צו, אבער דעמאלטס איז שוין צו שפעט, ווייל דו האסט שוין געמאכט דיין חורבן האסטו שוין געמאכט, דאס איז וואס דא טוט זיך, אזוי זעהן מיר איצט אויס. סאו בקיצור אז ס'איז א טונקעלע מקווה קען מען נישט זעהן צוויי זאכן, נישט צו די האר זענען אריין אין וואסער, און נישט צו ס'איז דא האר איבערגעבליבן פון א פריעריגע פרוי און ס'שווימט אויבן, און נישט אז ס'איז אראפגעפאלן אונטן, קענסט האבן א גאנצע בארד דארט, א בארד נישט ווייל ס'איז פון א פרוי, קענסט האבן די אינדיען די שייטלען מיט די כשר, מיט די באלאוניס וואס די רבנים האבן אונז געוואלט איינרעדן, עניוועי אבער איך האב זיי געזאגט און צו דעם פארשטייט עטס נישט, אבער איך האב זיי געזאגט דאס איז די גאנצע שקלא וטריא, פון וואס ס'גייט פאר. ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז ער זאל עס טוישן. כ'האב זיי געזאגט יעצט מוזט עטס אראפסקרעיפן ווייל קיין שום טייל קלעבט נישט אויף א שיינע טייל, און אז עטס עטס נישט אראפסקרעיפן ס'איז אינעם וואסער וועט עס אראפפאלן, און דאס וואס עטס האטס געקויפט איז אויכעט ס'האט אזא גלעס טאפינג און ס'האט קליינע שטיינער אינעווענדיג דריי שטיינער ס'זאל אויסזען שיין און אזא מאזעיק און די סוף גייט קראכן דערפון שטיקער און ס'עט זיין יענער חורבן ס'עט צורייסן די פרויען די פיס. איטס נאט גאנא וועיר גוד. קליינע שטיינער וועט אנהייבן ארויסצוקומען וועט עס אריינשניידן אין פרויען. נאר וואס זעהט אויס אז מ'דארף האבן א זכי' צו האבן א כשר'ע מקווה אויכעט. ווייל די שטאט האט אין איר לעבן נאכנישט געהאט א כשר'ע מקווה. דער ציון לעווי קיין בעל מורה הוראה איז נישט געווען. ער איז געווען א דר'ערטליגער האט נישט געלאזט קיינעם קומען. ס'איז דא א איד ר' בערל טייטל האט מיר געזאגט איך זאל אים אפקאלן אז ער ווארעמט נישט אן די מענער מקווה. אבער איך האב אים אפגעקאלט, איך האב אים געזאגט ס'איז זייער נישט שיין, ס'איז דא מענטשן וואס זענען מהדר אויף טבילת עזרא און ווייל זיי דארפן האבן אפאר טאלער פון ענקער קהילה געט מען זיי נישט קיין ווארעמע מקווה. האט ער זיך אנגערופן, אונז האמיר נישט קיין געלט פאר דעם, אבער איך האב אים געזאגט, ציון לעווי, שטויס נישט אריין אין רבונו של עולם און זיין תורה ווייל ס'וועט קומען א צייט ווען עטס עטס אוועקלויפן פון פאנאמא מיט אזא ארעמקייט אזוי ווי מ'איז אוועקגעלאפן פון ווענעזוועלע. האט ער געזאגט אתה מקלל אותי? זאג איך אים מאה אחוז! ער האט געמיינט איך וועל זאגן ניין איך האב נישט קיין מורא איך שעלט דיך און פארטיג. ס'האט אנגעהויבן צו גיין דאונטאון די גאנצע ביזנעס דארט ווייל די אלע סאוט אמעריקאנע לענדער האבן זיך בארעכנט וואס דארף מען אונז ברענגען פון טשיינע לאמיר אונז מאכן פעקטעריס לאמיר זיך אויפארבעטן איז דא איינע פון די גרעסטע כ'דענק נישט וועלכע האט שוין אויפגעהערט צו נעמען פון טשיינע זיי בויען אייגענע פאבריקן און אידן וויינען שוין היינט, זייער געלט איז שוין נישט די זעלבע, מען געבט שוין נישט אזויפיל צדקה, זיי וויינען, האב איך זיי יעצט געזאגט, עטס וועטס נאך ארויסגיין, אזוי ווי די אידן האט מען פארטריבן פון ווענעזועלע, אידן האבן געהאט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, זיי האבן אלעס איבערגעלאזט און זענען ארויס מיטן לעבן, זיי וואוינען אין פלארידע, זיי וואוינען דא, זיי וואוינען דארט, דאך דער אייבערשטער לאט מען זאל מיט אים טשעפען, ווייל ער איז זייער געדולדיג, ער איז א מאריך אף וגובה דיליה, יעצט ווילאנג דער מאריך אף האלט אן איז זייער גוט. ווען דער גובה דיליה הייבט זיך אן, און יעצט נעמט מען דעם זעלבן סליחות ל ע, י א י א נ ח א ט א נ י ד י צ ה נ צ ר ע נ מ ל י נ ב ב י נ ג ג ב י נ. עי, ביסט פול אוו בעלאוני, דו האסט געוויסט ווען דו האסט עס געטון וואס דו טוסט? ס'איז נישט געשען ווייל דו האסט נישט געוויסט, און דער אייבערשטער שטייט יעצט מיט עיר פלאגס און ער הערט דיך נישט אויס. קענסט וויינען, קענסט טון וואס דו ווילסט, גיי אין מקווה, ברעך קאפ. א קהילה פון זיבן אכט הונדערט משפחות ארטאדאקסישע האבן נישט זוכה געווען זיך צו טובל'ען אין א כשר'ע מקווה זייט אונז ווייס מיר. איך האב שוין צוואנציג יאר צוריק געהערט מורא'דיגע קאמפלעינס, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן ווייס איך נישט, עס קען זיין דרייסיג און פערציג יאר, און ממילא.

איך האב שוין געזאגט, ווילסט נעמען אן אנדערן רב, געזונטערהייט, קענסט נעמען אן אנדערן רב, אבער די טיילס מוזן אראפגיין. אויף דעם האב איך גע'פסק'נט און דעם מוז אראפגיין. יעצט איז געווען נאך א זאך. אז ס'איז צוגעקומען צו הרב שטיינעמאן אז ס'איז א פסל'ע מקווה, האט ער גענומען צוויי אינגעלייט וואס זיי טוען אביסל אין מקוואות און ער האט זיי געשיקט. זיי האבן נישט פארשטאנען, זיי זענען צוריקגעקומען אז ס'איז כשר. איך האב זיי אפגעקאלט דא, איך האב געזאגט, איר זענט צו משוגע? ס'איז דאך א דזשאוק! געווען א פסל'ע מקווה מיט אלע פיטשיווקעס. קודם איז געווען דא נאך א רב, איך האב געזאגט מ'מוז טרעפן אונטן. פון די סטיעם, די רעדיעטער געווען אריינגעבויט אין די וואנט, האב איך געזאגט איך מוז טרעפן די לאועסט פוינט צו מאכן דארטן א לאך, ווייל דעמאלטס ווייס איך איך האב מבטל געווען דעם בית קיבול, האט ער זיך אנגעהויבן צו קריגן מיט מיר, כ'פארשטיי באמת נישט וואס דו ווילסט, ס'איז דאך דא אייזן בעטאן אויכעט, זאג איך אים אייזן בעטאן איז כשר ווייל ס'איז פשוטי כלי מתכות. דא האסטו א גאנצע פייפ, ס'גייט וואסער דרין, און דאס איז א געהעריגע כלי, און דער אמת איז אז אפילו א אייזן בעטאן אליינס פארלאז איך זיך אויך נישט ווייל ס'האט א פארעם, ס'איז ספעשל געמאכט צעמענט זאל אריינגיין אין די אייזן. בקיצור, איך פארלאז זיך נישט אויף דעם, ווען נישט דער היתר פון קבעו ובנה עליו פון כלים פרק כ' משנה ה' וואלט איך נישט געוואוסט וואס דער היתר איז. האט ער געזאגט אדער טוט מען אזוי אדער פאלגט מען מיך נישט אדער ווערט ער אויס רב רב פון די מקווה, זאג איך אים ליסן, ווילסט האבן א פסל'ע מקווה איי וואלק עוועי, האבן זיי געמיינט איך דארף צוברעכן די גאנצע מקווה, איז דא צו קויפן פאר פופציג דאלער אזא זאך וואס הייסט א סטאד פיינדער, איך בין געגאנגען מיט די סטאד פיינדער און איך האב געטראפן פונקטליך ווי די לאועסט פוינט איז, איך האב געמאכט איין קליינעם לאך ס'האט ארויסגערינען די גאנצע וואסער, יעצט איך האב געזען אויכעט אז דארט איז דא אסאך פאליטיקס ווייל ווען כ'בין אנגעקומען. זאג איך זיי, עטס מוזטס אפשטעלן די וואסער פון די מקווה איך זאל קענען טרעפן דעם לאך, רופט זיך איינער אן אז די גאנצע בילדינג די אלע וואסער גייט דורך די מקווה, האב איך זיי געזאגט אזוי, טאמער איז דא אזא מציאות אז די גאנצע וואסער גייט דורך די מקווה איז אדער עטס זענטס משוגע אדער עטס זאגטס מיר א ליגנט, אזא בילדינג פון דריי פיר שטאק א פול סקווער בלאק אלע וואסער גייט דורך די מקווה? נאכדעם האב איך זיי געזאגט איך וועל עס ענק טרעפן, איך האב נישט קיין פראבלעם געהאט, איך האב גענומען איין שטיין איך האב עס אויפגעבראכן איך האב געזען פונקטליך ווי עס קומט אריין, ס'איז אויך געווען א סייעתא דשמיא אז כ'האב פונקט געטראפן דעם ריכטיגן שטיין. האב איך דאך געזען ס'איז א בעלאוני די גאנצע זאך. די רבנים זוכן נחום ראזענבערג זאל אראפקומען ער זאל זאגן די גרעסטע מומחה אין די מקוואות איז דא געווען רב ראזענבערג. פארשטייסט? דאס איז וואס זיי האבן געוואלט. אבער זיי האבן נישט געהאלטן ביים פיקסן. זעצט זיך אראפ דער ראש הקהל פרעגט ער מיך פון ווי וועט מען נעמען צען טויזנט דאלער? זאג איך אים איך האב, איך וועל דיר געבן. זאגט ער יא, דאס הייסט מ'זאל ארבעטן, נאר מוזטו זאגן אז ס'דא נישט. זאג איך אים איך געב עס דיר יעצט. פרעגט ער פון ווי האסטו געלט? דו קומסט אן ארעמאן קומסט דא בויען א מקווה צו העלפן פאררעכטן א מקווה פאר אפאר טאלער? זאג איך אים איך נעם נישט קיין געלט איך פייף דיר אן זאג איך אים אבער איך בין טאקע אן ארעמאן אבער איך האב א שותף וואס ער איז אזוי רייך ער איז רייכער פון דיר איך האב געפוינט מיט די פינגער און עס זיצן דא צען פופצן כולל יונגעלייט ער האט זיך מורא'דיג געשעמט אזא פראסק האט ער נאכנישט געכאפט פון קיינעם. איט טעיקס א קרעיזי וואן לייק מי טו גיוו איט טו הים. פרעגט ער דער שותף קען מיך? זאג איך ער קען דיך נישט און דו קענסט אים נישט, נאר ער איז רייכער פון דיר. פרעגט ער וויאזוי הייסט ער? זאג איך אים ער הייסט אזוי הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא. אנחנו הילדים שלך. געאנגען דער ראש הקהל האט זיך אויפגעשטעלט ער האט מיטגענומען אפאר טישוס און איז צוגעאנגען צו די ווינדאו מען זאל נישט זעהן ער האט זיך אויסגעוויינט ער איז צוריק געקומען ער האט געזאגט כ'האב שוין געטראפן מצאתי מאיפה לקחת הכסף זאג איך אים איך האף אז דו האסט עס פון ווי צו נעמען ווייל אויב נישט איך שטיי דיר גוט צו געבן איך מאך דיר יעצט א בענק טרענספער דאס איז לאו לייווס. כ'האב געווינטשן דעם ראש הקהל אז זייער בקרוב זאל דיך דער אייבערשטער טוישן מיט אן אנדערן, און דאס האט ער נישט אויסגעהאלטן. דאס איז יעצט ווען ער האט ארויפגעלייגט די פאלשע טיילס. ער האלט עס נישט אויס. זיי זאגן מיר דו ווייסט נישט דאס פארדעם ביי די קללות ווערן זיי דאך משוגע. און איך לאך פון זיי. עס האט געלונגען, אויב מען וועט אים טוישן וועט זיכער זיין גוט, און אז נישט איז עס זייער שולד. זיי האבן נישט קיין זכות צו האבן א כשר'ע מקווה. נו מ'האט זיך געטראגן צו נאך א מקווה, כ'האב עס אבער נישט געוואלט באקוקן ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט ווייל ווען איך באקוק ביידע מקווה'ס און איך פסל זיי קען מען נישט גיין אין ערגעץ, מוזן גיין אין פענעמא קאנאל, נו דארט איז אויך נישט כשר די מקווה ווייל ווען מ'מאכט צו די שיף און ס'פארט אריין פון איינעם צום צווייטן איז די גאנצע מעמד די די דבר מקבל טומאה, ס'איז צו א לאנגע שמועס, מ'איז געגאנגען דארטן און זיי האבן מיך געבעטן איך זאל קומען באקוקן וועגן די זיהום ווייל אלעס איז געווען דארטן פול מיט אינפעקשאנס. אינפעקשעס דיזיזעס האב איך געזאגט איך גיי אבער איך קוק נישט אויף די מקווה, איך וויל אייך זאגן איר ווייסט וואס א זוהם ס'איז געווען, ס'איז דא קאלערס ס'ווערט טונקלער ליכטיגער ליכטיגער ליכטיגער, ס'איז געווען פיטש בלעק, זאגט מיר דערויף אוודאי מ'האט דא קיינמאל נישט געטוישט נאך די וואסער ס'איז אפילו נישט דא ווי ס'זאל אריינקומען א פייפ, זאג איך מ'מוז בויען א פייפ מ'מוז בויען א דאך, איר מוזט האבן א מקווה, א פרוי וועט ווערן חלילה זי וועט באקריגן גאנעריע, סיפיליס צו אלע זאכן, ס'זיין יענער חורבן. אין א קול תורה האט געזאגט אז הילל וויינבערגער פון מאנטריאל איז נעבעך, ער האט זיך ארומגעטשעפעט מיט שיקסעס האט ער באקומען נעבעך די ריכטיגע קראנקהייט, ער האט באקומען עידס, פרעגט מיר, און איך האב געזאגט אז ער האט געזאגט ער האט עס באקומען אין א מקווה, קאלט מיך איינער אפ מיט גרויס דערשרעקעניש, מען קען טאקע קריגן עידס אין א מקווה, וויל איך אויפהערן צו גיין אין א מקווה, זאג איך הער מיך אויס, אויפהערן צו גיין אין א מקווה דארפסטו עניוועי, ווייל דער אייבערשטער האט געגעבן א מקווה פאר פרויען, סאו דאונט פוט יור נאוז אינטו וועיר יו דאונט בעלאנג. באט צו מען קען קריגן עידס אין א מקווה וועל איך דיר זאגן ווען ס'איז ארויסגעקומען די עידס סיטועשן איז געווען א גאנצע אריכות צו מען קען צו מען קען נישט באקומען, ס'איז געווען סייענטיסט וואס האבן געהאלטן אז א מאסקיטא געט דיר א בייס און ס'געט א בייס איינער וואס האט עידס, דאס הייסט קודם בייסט עס יענעם און נאכדעם דיך, קענסט עס באקומען, מ'האט נישט געוויסט פונקטליך וויאזוי די קעריער פון די עידס ארבעט, היינט האבן זיי שוין געוויסע כללים. יעצט. אין א וואסער אליינס אויב דו האסט אן אופען וואונד קענסטו יא באקומען עידס, קלאר און דייטליך, דאס זאגן זיי אלע, טאמער האט ער אייך איבערגעלאזט דארטן סימן אדער פישעכטס אין די מקווה קריגסטו גראד עידס אויב דו האסט אן אופען וואונד, וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם אז דו האסט אופען וואונד טאר מען נישט גיין בכלל אין א מקווה ווייל קענסט געבן דיינע אינפעקשאנס פאר אנדערע. אבער דארט גיין אין די מקווה אזוי מין מזוהם, אזוי מין אינפעקטעד, אז כ'האב געזאגט דעם רב נאך א מזל קיינער נישט געהארגעט געווארן דא, ווען נישט גייט די גאנצע בילדינג פייפן פאר די גויים, און זיי האבן זיך גענומען ארומשפילן, אלרייט, עמער זען, יעצט גייט זיין א מלחמה, יעצט בין איך צוריק געגאנגען, כ'האב אנגעטון די באקסינג גלאווס, כ'האב דאך געהאט אסאך מלחמות אין מקווה'ס, און ברוך השם רובם ככולם האב איך אלע געווינען און מ'האט פארראכטן. אחוץ למשל אין מאנטריאל דער שייגעץ דער זשיבאוער, דארט האב איך נישט געווינען, דארט האט מען נישט פארראכט, דארט האט מען געבויעט א נייע און מ'האט צוגעשפארט די אלטע, דארט איז געווען א האום ראן, א טרי ראנערס אן בעיס, בי"ק'ן האב איך געמאכט אויס מקווה, קיינער נעמט אים נישט היינט, און נאך דארטן אין די טרייפענע די פסל'ע מקוואות ער האט דארט נאך אין קאנטרי, דאס פירט ער נאך אן, דאס איז א מקווה זוחל שוין יארן לאנג, ס'איז געבויט אן אייזן בעטאן, און האט נאך, עפעס האט ער נאך. אבער הי איז אוט און יעדער רב וואטשט זיך היינט פונקט ווי ביי ביי סעקשועל אביוז יעדער וואטשט זיך היינט מען האט מורא רבנים וואטשן זיך היינט ס'דא רבנים וואס זיי פלעגן אמאל נישט רעדן צו מיר זיי האבן נישט געטארט רעדן ווייל איך בין אין חרם קאלן זיי מיך אפ כ'האב דעם מקווה דאס איז די פראבלעם וואס קען מען טוהן ווייסט איך דענק כ'האב געמאכט א מקווה אין בארא פארק פאר א רב ס'א מענער מקווה כ'האב אים איבער געפיקסט א מענטש אנגעהויבן נאכעם ארויס נאכאמאל ארויס זאגט ער הער אויס איך געב דיר פיר וואכן צייט ברענג מיר א מענטש וואס ער איז א מומחה ווי ער און ברענג מיר א מענטש וואס ער קומט אומזינסט אז מ'ברענגט די צוויי נעם חכם. האבן זיי געזאגט, אה, ער קומט אומזינסט, און ער איז א מומחה, דערויף אז ער איז א מומחה, ער איז איינער דער גרעסטער מומחה וואס איך קען, זאגט ער. פארשטייסט? די באלאוני, די סאקמערע קאקמערע באלאוני האט זיך אויך אויסגעלאזט, און יעצט גייען מיר אריין אין א בלוטיגע מלחמה, ווייל איך גיי ארויסשטעלן, איך האב געזאגט דעם רב, איך גיי ארויסשטעלן אהובים ידידים, די אלע גרים מיט גיורות וואס האבן זיך דארט גע'טובל'ט איך ווייס נישט וויפיל יאר, ס'איז א גאנצע שאלה צו ס'זענען אידן צו גוים, און די אלע אשה נידות וואס האבן זיך דארטן גע'טובל'ט זענען געווען נידות דאורייתא, און די קינדער זענען בני הנידה, איך האב געזאגט אויב ס'גייט גייט עס ארויס על הכלל כולו יצא, ווייל איך האב שוין אויף די מקווה געהערט אסאך, און יעצט האב איך עס געזעהן, איך ווייס נאכנישט פון ווען ס'איז געווארן דאורייתא. אבער דאס אז דער רב ציון לעווי איז געווען א. עוכר ישראל, א ירבעם בן נבט א חוטא ומחטיא את הרבים, דאס ווייסן זיי אויך. אויסגעפאמפט דאס געלט פון די ספרדים, האט זיי גארנישט געגעבן קיין סערוויס, געמאכט זיכער אז ער איז באלעבאס, ביז זיי האבן נאכדעם מורד געווען, זיי האבן אים אויסגעלאכט. און אונז דארף מען פאר אים מורא האבן? און יעצט האט איבערגענומען איינער פרץ. דער פרץ, איך בין געווען דעמאלטס אין ווענעזועלע, איך האב נישט געארבעט פאר אים, איך האב געארבעט פאר ראביי קאהן. איז געווען דארט נאך צוויי מקווה'ס פרויענישע וואס זענען געווען פסול. ווער ס'איז געווען די רבנים דארטן געדענק איך נישט. איך מיין עס גאוס בעק פיפטין טווענטי יערס. איז געגאנגען, די רבנים, זיי האבן געזאגט איך וויל נישט זאלסט פאררעכטן. האב איך געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, דער אייבישטער העט ענק אזוי ארויסשטויסן פון דא אז עטס נאכנישט קענען ארויסשלעפן די בוטס פון די אחור, און עטס עט לויפן! און וואס איז געווען? א האלב יאר, א יאר דערויף איז אריין געקומען מיסטער טשאוועז און האט ארויס געווארפן אלע אידן. געלאפן צו די אראבער און געזאגט מ'דארף ארויס ווארפן די אידן פון פאלעסטיין. ס'איז געווען לעבעדיג מיט אים. און ער האט געמאכט אזא חורבן. אלע אידן האט מען ארויס געטריבן. און די זעלבע גייט זיין דא אויכעט האב איך זיי געזאגט. ס'עט קומען אריין א רשע און ער העט ארויס ווארפן אלע אידן פון דא. און פאר דעם האבן זיי מורא. ספרדים האבן מורא פאר קללות. און זיי האבן געזען אז ס'איז געשען אויכעט. און זיי זעען אז ס'ארבעט שוין, איך האב געשאלטן דעם אלטן רב, איך האב אים געזאגט, דא עט זיין אן ארעמקייט און א הונגער. און ס'האט זיך געמאכט, ס'מאכט זיך, די אידן וואינען שוין דארט, ס'איז שוין נישט די הונדערטער טויזנטער וואס מען פלעגט געבן, ס'איז שוין געווארן אביסל אנדערש. נאכדעם האב איך גע'טענה'ט צום רב, איך וויל דיך פרעגן, ווען איך האב צו דיר גערעדט די ערשטע מאל, כ'האב דיר געזאגט זאלסט וויסן, ס'קומט דא יעדער פראנק און פריי, מ'טוט דא וואס מען וויל, און איך פארשטיי נישט, מען קען דאך דא מאלעסטן מענטשן, האט ער אנגעהויבן צו לאכן, דאס איז אן אונגערישע, אן אשכנזישע קראנקהייט.

באט ווען מ'האט אינדייטעט מאקלער איז דאס קינד געקומען און ער האט געזאגט מיך האט ער אויכעט געפעצלט. זאגט די מאמע וואי דידנט יו סעי עניטינג? זאגט ער מאמי אר יו קרעזי? די מען איז א ראביי היז א דזשיניעס הי גאוס ווארלד ווייד הי העז א ישיבה הי איז די מחותן פונעם סטייפלער צוויי מאל וואד עניבאדי בעליוו מי איף איי סעד דעט הי טאטשט מיי פרייוועט פארט? זאגט ער יו נאו מאדער דיער? איי דאנט איווען בעליוו איט באט איטס טרו. און אזוי איז עס געגאנגען. צוויי טאג שפעטער איז געווען עפעס א בר מצוה צו א חתונה איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען דארט און קומט צו עפעס א פרוי וואס איך קען זי נישט כ'האב זי קיינמאל נישט געזעהן און זי געט מיר א זאג טעל מי יו לוק ווערי פעמיליער אר יו ראביי ראזענבערג ביי עני טשענס? זאג איך אים יעס. זי זאגט איי העוו טו שער א סטארי וויט יו און דערציילט מיר די זעלבע מעשה אז ס'איז געקומען דא איינער און האט געפעצלט איר זון א משולח. זאג איך אים וויי אין די ווארלד דאנט יו גאו אינטו די ראביי טו טעל אים? זי זאגט וועל איים עמבערעסד, איי סעד יו קאמינג וויט מי רייט נאו, כ'בין אריין צום רב, כ'האב אים געברענגט צוויי וויטנעסעס, אז מ'פעצלט דא אין גרויסן. נאכן זאגן דעם רבי יו נאו יו קען לוז די האול בילדינג סאמבעדי איז גאנא סו יו, האט ער אנגעהויבן צו זעהן ס'איז ערנסט, האט ער באשטעלט פאר סעווענטי פייוו טאוזענט דאלערס עט ליעסט א ווידיאו סיסטעם. האב איך געזאגט דעם איינעם זאל זאגן פארן רב אויפן טעלעפאן, ווייל ער קומט נישט צו צו מיר צום טעלעפאן, פארשטייסט ער שעמט זיך פאר מיר. איך אזוי ווי איך בין געווען גערעכט מיט די מלחמה מיט די פעצלען, בין איך אויך גערעכט יעצט מיט די מלחמה מיט די מקווה. האסט פאראכטן דאס געפעצלטס? על כל פנים מ'האט געמאכט א מורא'דיגע תקנה, ס'האט מיר זייער געפאלן, ס'האט נאך ציון לוי געהאט די תקנה, אז מ'טאר נישט איינשטיין ביי קיינעם אין הויז, איר קענט, מ'לאזט נישט אריין, און זיי האבן עס מבטל געווען, זיי האבן נישט פארשטאנען הכנסת אורחים, אברהם אבינו האט געהאט אלע פיר טירן אויף פיר זייטן, אלטע באלאני, דו ביסט נישט אברהם אבינו, און די געסט זענען נישט קיין מלאכים פון הימל, זענען פעצלערס. עניוועי, און ווייל ער וואס סטיל דער איז ער צוגעגאנגען צו עפעס א יונגען וואס האט אים מאלעסטעט אין מקווה דארט, נישט אין מקווה אין די טוילעט, און ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, איז ער געקומען, דער יונגעל איז געקומען, און ער האט געוויינט צום רב, האט דער רב געפרעגט דו יו רעקעגנייז הים? זאגט ער יא, נעקסטן טאג ביים דאווענען איז ער צוגעגאנגען האט אים געפוינט די פינגער אין די פעיס, הי טאטשד מי אין די טוילעט, דער רב האט זיך נישט געפוילט, ער האט צוגעגאנגען האט אים געזאגט אזוי, דו האסט פינעף מינוט צו פארלאזן די שול און די גאנצע שטאט פענעמא, און טאמער נישט טראג איך דיך אהיים ביז ארץ ישראל אן א געלט. מיט די פאליס. הייבט ער אן, כ'האב נאכנישט געמאכט קיין געלט, כ'בין דאך ערשט נעכטן אנגעקומען. זאגט ער, אבער צו פעצלן א קינד האסטו שוין געכאפט איינעם, וואס? איך זאג דיר נאכאמאל, איף יו דאונט געט אוט וויטין פייוו מינוטס, טראג איך דיך אויף ארץ ישראל אן א געלט מיט קייטלען. קיצור, דער מענטש האט איינגעפאקט די פעקלעך און איז אוועקגעגאנגען. האט דאך דער רב געזען איך בין נישט קיין משוגענער פון די גאס, איך האב א מישן מקווה'ס, איך האב א מישן צו פראטעקטן טשילדרען. אזוי מורא האט ער פאר דעם ראש הקהל? ס'אנבעליוועבל! נו, איך מיין, לאמיר אונז פארשטיין, דער אייבערשטער וויל אונז זאל מיר היטן תורה, און ער וויל אז ס'זאל זיין מיט גרופעס, עוד הקב ה זו לו ולנהיג בו צב, יעדער קומען מיט זיין גרופע, און וויל איך פארשטיין, וויאזוי וויל דער אייבערשטער מען זאל זיך שלאגן מיטן בעל דבר, איז איין זאך, אבער דו דארפסט דיך דאך שלאגן מיט מענטשן, קען יעדער גיין זיך שלאגן מיטן ראש הקהל? איז דען יעדער א מורה הוראה אויף מקוואות צו וויסן יא צו ניין? וויאזוי כ'מיין וויאזוי קען דאס דער אייבישטער אפילו פארלאנגען פון אונז? איז אז דער אייבישטער וויל אז ס'זאל זיין אין ארדענונג מוז ער די רשעים אראפנעמען פון די מארקעט, טעיק אים אף. כ'האב געזאגט דעם ראש הקהל, דער אייבישטער גייט דיך אראפנעמען, קלאוז יו דאון. און אזוי דארף געשעהן. מענטשן קומען אין ווילימסבורג, מ'האט געפעצלט זייערע קינדער, מ'האט זיי געשטופט אין תחת, מ'האט עובר געווען אויף כל איסורים שבתורה. וויאזוי איך קען גיין שלאגן מיט סאטמאר. דאס איז די רשע דור, אין משה רבינו'ס צייטן די ערב רב זענען געווען מפיל קינדער קעגן די סאטמארע גזלנים מיט חיות מיט רוצחים, די בעסטע האט היטלער אוועק גענומען האט ער אונז איבערגעלאזט מיט די סקאם אוו די ארט מיטן שמוץ פונעם שמוצן, און ווי קען מען זיך גיין מיט זיי שלאגן? אודאי היינט ווייסט יעדער, איך האב זיי אויך געוויזן ברוך השם, איך בין געווען מסתם פון די ערשטע וואס איך האב זיי געוויזן סאקמער קאקמער וויזשניץ פיזשניץ בעלז שמעלז כ'האב ענק אלע אין דער ערד. כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל, א גערער זאגט מיר האסט אזוי גוט צעלייגט דעם גערער רעבן, ער זיצט יעצט איינגעלייגט, ער האט שוין גערופן דעם גבאי'ן, און וואס טוט מען דא? ווייל זיי ווייסן מיט מיר גייען זיי נישט אנהייבן, זאגט ער דער גערער רעבן שטייט צו פארלירן צען פופצן מיליאן דאלער אויב ער וויל דאס זאל מען זיך גיין שלאגן, אבער נישט יעדער קען דאס באווייזן, און איך לייד נאך אויך גענוג פאר דעם, קוק ווי ווי ווי האב איך געדאווענט אלע יארן ראש השנה יום כיפור, ווען כ'האב געהאט יארצייט נאך מיין טאטן מיין מאמע, ווי האב איך געמוזט דאווענען, פארן אויף ארץ ישראל, יעדער האט דען מיין פאקעט בוק ער זאל זיך קענען דאס אלעס ערלויבן, סאו דער ה א אונז, וואס אונז וויל מיר איז אז אונז זאל מיר מאכן א יוניטי, נישט מיט די שקצים, נאר מאכן א יוניטי פאר אונז, דעמאלטס וועל מיר אלע געווינען. די טרעטנס וואס סאטמאר פלעגט טרעטן איבער מיר קומען מען וועט דיך שלאגן מען וועט מען דיך איבערפארן, עי, דעט בעלאוני סטאפט, אז זיי זעהן ביד חזקה, איך האב פאר זיי נישט מורא, און אז דו עסט אנהייבן מיט מיר על איך דיך טראגן אין דזשעיל, און דעטס איט, און דאס דארף יעדער טוהן. טוט זיך יעצט וועגן די געלטער, איך האב עס, איך בין ביהיינד מאוסט אוו איט, אז מען זאל צונעמען די אלע געלטער פון די ישיבות, די ישיבות האבן נישט קיין שום רעכט כופר צו זיין אין אייבערשטן אין פאבליק, איך האב עס פארציילט פאריגע וואך אויך, יעצט קאלן זיי אפ, עי מען דארף עפעס ערלעדיגן, זאג איך ערלעדיג גארנישט, שפאר צו אלע ישיבות, ווער ברויך א ישיבה, שיק די בחורים ארבעטן און פארטיג. לאמיר מאכן כוללים אזוי ווי מען האט געהאט אינדערהיים, שטאט צו לערנען גמרא העט מען לערנען מיט זיי פאכן, דערס נאטינג ראנג, זאל מען זיך אויסלערנען קאמפיוטער, זאל מען זיך אויסלערנען טויזענטער פאכן וואס מען קען ווערן עשירים אדירים, איי עס איז דא תקנת רב שיע בן גמלא, מען האט עס אביוזד ענד ווי לאסט איט, סימפל, עס קומט אריין אן אינספעקטער נעמט מען אראפ אז נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, נאר ווער? יאשקע פאנדרא? משוגענע חברה, און זיי האבן געמיינט ס'עט אייביג אנהאלטן. כ'האב נאכאמאל געזאגט דעם גערער וואס האט אפגעקאלט, זאלסט וויסן איין זאך, איך זאג דיר צו אז די גערער רב וועט זיך פארמעסטן מיט מיר, וועט ער פארלירן אלע פראגרעמס, איז נאו ריזען וואס דו האסט א רעכט צו שלאגן א קינד און ארויסווארפן א קינד ווייל דער טאטע האט א סמארט פאון, דזשאסט נאו ריזען פאר דיס, און איף יו דאונט אנדערסטענד איט האב איך דיך אין בוידעם, כ'האב אים געזאגט, אבער ער האט נישט אפגעקאלט, מען גייט סטראשען מ'עט דיך קומען שלאגן, ווייסט פארוואס? ער האט מיר געזאגט. דער עולם איז מיט דיר. ער זאגט מיר אויף עברית העם איתך, דער עולם איז מיט דיר. יעצט דעם שיעור גייט אריבער דארט אויכעט, די כולל יונגעלייט דארט הערן אויס דעם שיעור, ס'איז נאכנישט אנגעקומען צו זיי אבער ס'העט אנקומען צו זיי, זיי טארן זיך נישט לאזן פון דעם רב, נאו וועי האבן זיי א רעכט, אונז זעמער עפעס זייערע בהמות? זעמער נישט זייערע בהמות. ר' פרץ האט געזאגט פאר די כולל יונגעלייט די ער האט אזוי געוואלט מאכן אזוי האט ער געזאגט ס'עט נישט זיין קיינמאל קיין כשר'ע מקווה ביז ראזענבערג עט נישט קומען און איך בין גרייט געווען צו קומען און איך בין געווען דארט כ'האב אים געזאגט אויב דו איך קען נישט רעדן צו אים דירעקט ער שעמט זיך ער הייבט נישט אויף דעם טעלעפאן איך האב געזאגט אויב דו האסט געהאלטן אז דו האסט א דעת אחרת מקנה איינער וואס ס'פירט דיך ארום אין באד וואלסטו מיר געדארפט זאגן ר' נחום ווילסט קומען איך האב איינער וואס ס'פירט מיך ארום אין באד. האט ער געזאגט איי וואוד נעווער סטעפ אין דעיר. ווייל דו מוזט פארשטיין, אויסער דעם וואס איך שלאג מיך מיט דיין ר' שקל, שלאג איך מיך מיטן סמך מם, און נישט דער געווענטליכער סמך מם אויך נישט. וואס איך מיין צו זאגן איז איז אזוי, ר' גרשון קיטובער האט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל, האט ער געזעהן ביי די שיף דער בעל דבר שטייט דארט, זאגט אים ר' גרשון קיטובער הער מיך אויס בעל דבר, איך האב איין טיקעט צו פארן אויף ארץ ישראל, איך האב נישט אויף אהין און צוריק און איך האב נישט פאר צוויי מענטשן, יעצט אויב דו ווילסט פארן געב איך דיר דעם טיקעט און פאר דו און איך בלייב דא. טאמער נישט וועל איך פארן. טא, זאגט אים דער בעל דבר, דו פאר, איך בלייב דא. קומט אן אין חיפה, ביים פארט זעט ער ווי דער בעל דבר זיצט דארט. זאגט ער, איך האב דאך געמאכט מיט דיר א דיעל. זאגט ער, ניין ניין ניין ניין, דו האסט געהאנדלט מיט מיין שמש. דא וואוין איך אליינס, יענער איז נאר מיין שמש אין חוץ לארץ. דאס הייסט, ווען דו טרעפסט א קהילה וואס האט געהאט צוואנציג און דרייסיג און פערציג יאר און ווער ווייסט וויפיל נאך יאר, א פסל'ע מקווה און זענען אליין מודה. ניין דער אינגערמאן וואס האט איבערגענומען אפאר יאר צוריק האט אלעס געטרייט צו פארעכטן וואס ער האט געקענט, ער האט געמאכט צינורות אזאלכע כשר, ער האט מיר געזאגט ס'געווען אזוי פסל, צוביסלעך. יעצט אז דו גייסט דיך שלאגן מיטן בעל דבר דארט שלאגסטו דיך מיט אים אליין פעיס טו פעיס. אוודאי האט ער גענומען דעם ר' שקולע זאל אלעס אנהארגענען. שלאגסט דיך מיט אים פעיס טו פעיס. ס'איז נישט א קהילה וואס האט נישט געהאט א מקווה און דו גייסט בויען, ס'איז א קהילה וואס האט געהאט א פסול מקווה וואס האט מטמא געווען אלע אידישע קינדער יארן לאנג, און טינק עבאוט די גרים און די גיורות, עס זיצט א איד אין גן עדן און ער איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט און מען געבט א דין וחשבון זאגט ער רבונו של עולם כ'האב אלעס איינגעהאלטן, איך בין געווען א גר צדק כ'האב אלעס איינגעהאלטן, זאגט מען אים יא אבער דיין גאנצע גירות איז קיין גירות נישט געווען ווייל די מקווה איז נישט געווען כשר. און די זעלבע איז דא א פרוי וואס האט זיך מגייר געווען א גיורת, זי האט זיך אפגעהיטן א גאנץ לעבן, זי האט געברענגט קינדער אויף די וועלט, זיי זענען לכאורה אידישע קינדער, פלוצלינג זאגט מען איר וועיט א מינוט דו ביסט א גויטע, דו האסט נישט קיין אידישע קינדער, פארקערט דו האסט מכשיל געווען א איד וואס דו האסט מיט אים געוואוינט, דאס איז די געפערליכסטע זאך וואס איז דא, אזוי זעט מיר היינט אויס, נאר מיט דעם בעל דבר דארף מען זיך שלאגן, דארט ווען איך בין אראפגעפארן איך האב געזאגט הערטס אויס זיי דארפן ארדערן, ווען זאלן ארדערן? האב זיי געזאגט די קאלער וואס זיי זאלן ארדערן. ניין זיי די קאלער מיר גייען ארדערן אן אנדערס. כ'על דיר זאגן נאך א זאך, צוויי וואכן האבן מיר זיך ארום געשלאגן וויאזוי מ'זאל מאכן ס'זאל זיין איין קאלער. איך געוואלט מאכן די גאנצע מקווה מיט די טיילס, מיט די גרויסע וואס איז דא אויף די וואנט, מ'האט דאס געוואלט, מ'האט יענץ געוואלט. איך האב זיך געזאגט ווי האט ער זיך צו מישן אזא זאך? געווענטליך וואס איך טוה איבעראל איז אזוי. כ'האב אזא מנהג אז. ס'איז א אינטערעסאנטער מנהג. ווען איך דארף מאכן א דעסיזשען וואסערע טיילס צו מאכן אין די מקווה אינעווייניג און אינדרויסן. נעם איך צאם אלע פרויען, איך זאג מאכטס א לעידיס אקזילערי, און יעדער זאל זאגן א מיינונג, און מיר ברענגען סעמפלס, אדער עטס עטס אליין גיין קויפן און עטס עטס זאגן וואס עטס עטס אויסגעפיקט, פרעגן זיי מיך פארוואס טוה איך דאס, האב איך זיי געזאגט זייער פשוט, ווען דו טוסט נישט גארנישט פאר די מקווה האסטו נישט קיין געפיל דערצו, טאמער דו האסט געטון פאר די מקווה, ווען דו'סט קומען וועסטו זאגן, אוי דאס איז די קאלער איי פיקט, איטס סאו ביוטיפול, איי לאוו איט. הייבסט אן צו ווערן אטעטשט צו די מקווה, און ממילא איז דאס זייער גוט, ווייל איך זאג קיינמאל נישט א פרוי וואסער א קאלער צו נוצן, איך האב אמאל געברענגט די שענסטע טייל, כ'דענק נאך פון די ערשטע מקווה'ס וואס כ'האב געבויעט, ס'איז געווען אזא פינקישע טייל, אבער אזוי שיין, ס'איז געווען קלעסי אלעס, קיצור איך לייג עס אראפ פאר די פרויען, זאגט מיר א פרוי ליסען, וויער העיר טען אר עלעווען דעיס פול אוו רעד ענד פינק, ווי העוו שאלות. יו וואנא פוט דיס אן די מקווה וואל טו? וויער גאנא בלאו א פיט? זיי האבן צוערשט געזעהן ווי וויכטיג ס'איז צו רעדן מיט די פרוי. קענסט נישט גיין אויסוועלן טיילס פאר פרויען? דו ביסט משוגע? זיי האבן אן אנדערן צוגאנג. כ'ווינדער מיך צו עבי בעיבי שטיין היינט אז ער נעמט הארמאנס צו זיין א מיידל, צו ער באקומט אויך אזאלכע געפילן, פרויענישע געפילן, הו נאוס? אבער דו קענסט עס זיכער נישט טון, דער'ס נאו וועי יו קען דו דיס. סאו ס'נעמט צייט. ס'נעמט צייט ביז מ'לערנט זיך. האט דאס געזאגט דא פאר די מענטשן. דו האסט בכלל נישט וואס אריינצורעדן אין דעם. און ווידעראום איך זאג אייביג פאר די פרויען, קענסט וועהלן די טיילס פון אינדרויסן, קענסט וועהלן אין די מקווה, אויף די ווענט, אבער אויף די פלאר בין איך באלעבאס. זאגן אז איך זיץ דא אין בית מדרש, איך זיץ דא, קומט צו עפעס איינער וואס ער גייט נאך געלט און ער באגריסט מיך שלום ר' נחום ראזענבערג, איך האב נישט געוויסט ער קען מיך, פרעג איך אים ווער זענט איר? מי אתה? זאגט ער מיר, כ'וועל דיר זאגן די אמת, איך וואוין אין בית שמש, איך ווייס וואס דארט גייט פאר מיט די חזירים, אבער די די וואך האט מען אויך איינגעזעצט איינעם, און די בהמות רעדן זיך איין אז ווייל מ'האט פארשעמט שטיינעמאן, מ'האלט אין איין רעיפן קינדער דארט. עניוועי, שוין, ער גריסט מיך, איך גריס אים צוריק, נאכדעם זאגט ער מיר, כ'וויל דיר עפעס זאגן, איך האב אראפגעזעצט מיין ווייב מיט מיינע קינדער, אויף דיינע טעיפס. איך האב געזאגט אז עטס מוזטס אים אויסהערן, און טאמער פארשטייט עטס נישט עפעס וועל איך עס ענק מסביר זיין. און שוין. איז ער דאך א משוגענער, איך בין דאך אין חרם. זאגט ער דריי וואכן צוריק, די זון איז געגאנגען אין בית מדרש דאווענען שבת אינדערפרי, ער כאפט דערווייל א מקווה, און וואס איז געווען? עפעס א איד דארט וואו מ'גייט קטנים, ביי אונז איז דא יעדער האט עקסטער א פלאץ, דא איז דא איין גרויסע וואנט און יעדער איז א משתין בקיר. יעדער פישט זיך אויס אויף דעם שיש. ס'איז געווען עפעס א איד, נעמט זיך גלייך ער יאר טאטשען זיין זון דעם פיפיק. געגאנגען זיין זון ער האט אים אזא פראסק געטאן אין פנים, פאר אן עלטערן מענטש, און ער זאגט מיך וועסטו נישט טאטשען, און ער האט עס געשריגן הויעך, און די עולם איז זיך צוזאם געלאפן. סא זאגט מיר דער מענטש, איך ווייס ס'איז דא מענטשען זיי האבן דיך נישט ליב, היינט איז גראדע די יארצייט פון מוהרא"ש ר' לייזער שלמה שיק, און איינער פון זיינע חשובסטע תלמידים איז יואל ראטה, אים האט אויך נישט יעדער ליב, ווי איך האב אייביג געזאגט. איך געב דיר קוראזש, לאך פון די וועלט. די אלע קנאים האבן נישט איבערגעלאזט גארנישט, און דער מוהרא"ש האט איבערגעלאזט א שטאט פון זעקס זיבן הונדערט מענטשן. איך וואלט זייער שטארק געוואלט פארן צו זיין ציון, איך האב געבויעט די מקוואות אין יבניאל, איך קען נאר נישט פארן ווייל איך ווייס נישט ווי איך וועל האבן א מנין צו דאווענען מעריב פאר מיין מאמען, אז נישט פאר איך ווען איך קען פארן, איך ווייס אפשר נעקסטע וואך, מוז דאך נישט זיין בו ביום פון די יארצייט, זאל זיין א טאג צוויי שפעטער. איז זאגט ער מיר, איך ווייס יואל רוט האט אויך נישט יעדער ליב, און די מוהרא"ש האט אויך נישט יעדער ליב געהאט, אבער זיי האבן איבערגעלאזט עפעס פאר כלל ישראל, זאגט ער, און איר לאזט איבער א מורא'דיגע זאך פאר כלל ישראל, איר לאזט איבער אז א קינד ווייסט איף עניבאדי ווען איינער וויל אים אנרירן ער איז פערטיג, דאס קינד גייט שטויסן און שלאגן און שרייען, יעצט איך האב ענק שוין דערציילט אפאר וואכן צוריק איז איינער אריינגעקומען צו ר' יואל רוט אין בית מדרש, א איד. און ער זאגט פאר א בחור'ל, ווייסט ביסט אזא זיס בחור'ל, כ'מעג דיך אפשר אנטאטשן? בקיצור ער האט אים אנגעהאקט די ביינער און איז אנטלאפן, און דער איד איז אויך אנטלאפן. געקומען עס פארציילט פאר יואל רוט, האט יואל רוט געזאגט דו האסט געטון אן עוולה שאין כמוהו. פרעגט ער פארוואס? זאגט ער אז דו האסט איהם געגעבן אזאלעכע מכות אז ער האט נאך געקענט אוועקלויפן האסטו איהם גארנישט געטון, האסט איהם געדארפט געבן אזאלעכע מכות ער זאל צאמפאלן און בלייבן דארט קריפלט. און דאס איז די מעסעדזש וואס איך געב אויך כסדר. דער יונגל האט יעצט געשריגן אין טוילעט, האב איך געזאגט יעצט פארן טאטן, עס איז געווען אן עוולה שאין כמוהו, ווייל יענער האט דאך אויך געווען וחרבו שלופה בידו, ער האט דאך אויך געהאט דעם פופיק אינדרויסן, האט ער געדארפט כאפן ביידע ביצים און זיי צוקוועטשן, מאכן מעש, סקרעמבלד עגס. זאגט יענער דו ביסט משוגע ס'איז דאך געווען שבת קודש, שבת קודש טאר מען דאך נישט, זאג איך ס'הייסט מען טאר נישט, כלאחר יד מעג מען זיכער. ער האט געדארפט אים צוקוועטשן די ביצים, זאגט ער הער אויס, ביז יעצט איז דאך דאס געווען מותר לכתחילה, ביסטו געקומען און האסט געמאכט אן איסור דערפון, און דויערט צייט ביז מ'וועט זיך איינגעוויינען וואס מ'מעג אלץ און וואס מ'טאר נישט, און ער זאגט מיר דאס וואס כלל ישראל, רוב כלל ישראל איז מיט דיר, דאך א סימן דו זאגסט גוט, און דאס וואס די פאר משוגעים זענען קעגן דיר, דאס איז דאך ביי יעדע זאך אזוי געווען. משה רבינו האט ארויסגעצויגן די אידן פון מצרים, געגעבן אלע באקוועמליכקייטן, מען האט זיי געגעבן מן אין די מדבר, זיי האבן נישט געדארפט ארבעטן, זיי האבן געמאכט א לעבן, זיי האבן געהאט וועלפעיר, SSI, פוד סטעמפס, זיי האבן געהאט מעדיקעל טריטמענטס, מעדיקעל אינשורענס, דער אייבערשטער האט זיי געהיילט און אלעס, און פון דעסטוועגן נאך יעדע מינוט א קאמפלעין, וואס איז געווען די גרויסער חטא אז אידן האבן קאמפלעינט, זיי האבן געדארפט האבן וואסער צו כדומה, איך מיין ס'איז דאך א נארמאלע זאך א איד דארף צו טרינקען, דען וואס דער אייבערשטער פארשטייט נישט א מענטש דארף טרינקען? ברענגען די ספרים, דער של"ה הקדוש ברענגט עס, זייער חטא איז געווען זיי האבן אייביג אטאקירט דעם גאנצן עקזיסטענץ פון משה רבינו, און געדארפט זאגן אנטשולדיגט איך בין דארשטעריג וואס טו איך יעצט, ווארט ביז דער איד וועט ענטפערן, אבער אז דו נעמסט דיך סתם יעדעס מאל מי יתן מותנו במדבר למה לקחתנו למה הוצאתנו ממצרים די האול ניין יארדס נאכאמאל און נאכאמאל, ווייסט וואס דאס ווייזט? דאס ווייזט אומצופרידנהייט און מלא טענות, ווייל אז דו האסט א טענה אז דו ווילסט וואסער וואס האט עס צו טון פארוואס מען האט דיך ארויסגעצויגן פון מצרים, און דאס איז די שלעכטע חלק דערפון, גייט מען אלץ צוריק און למה למה פארוואס און מי יתן מותנו וואס וואלט בעסער געווען צו שטארבן אינמיטן. יעצט פארוואס דען טאקע שטייט ויהי בשלח פרעה את העם ויהי איז א לשון צער, שטייט איבעראל וואס שטייט ויהי איז א לשון צער, טאמער ס'איז ביי צער, טאמער ס'איז ביי א שמחה, והיה. ס'איז א שמחה, איז לאין שמחה כיוצא בה, וואס איז געווען דער גרויסער צער? איז ארויס פון מצרים, איז אריין אין ים אריין, אזאלכע ניסים צו זען, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, וואס איז דער גרויסער צער? די תירוץ איז זייער פשוט, אין מדרש איז דא עטליכע שיטות וואס טייטש וחמושים, איינער האלט צוואנציג פערצענט, א פיפטל, איינער האלט איינע פון. פופציג און איינער האלט איינער פון פינף הונדערט, יעצט ווען ס'זאל זיין איינער פון פופציג איז עס א חורבן, ס'זאל זיין איינער פון פינף הונדערט, ווייסט וויפיל מענטשן איז אויסגעשטארבן אין די דריי טעג אין די שלושת ימי האפלה? ס'איז דאך אנבעליוועבל! זאגט דער הייליגער חתם סופר אזא מין שיין ווארט, ער זאגט וואס איז געווען טאקע דער חטא פון זיי אז ס'זענען געשטארבן אזויפיל מענטשן?

איז דא אין דעם א גאנצע אריכות, עס איז נישט יעצט אויף אריינצוגיין. די אנדערע זאך איז אפילו מער שטארקער פון דעם. זאגט דער חתם סופר, דער אייבישטער האט געזאגט ביי די שלושת ימי האפלה זאלסט אריינגיין אין אלע מצרישע הייזער, וואס זאלסטו דארט טון? זאלסט קוקן יעדער וואס ער פארמאגט, זאלסט קוקן וואס יעדער וואס ער פארמאגט, במילא וואס גייט זיין אז שפעטער ווען דער אייבישטער העט זאגן, ושאלה אשה משכנתה, ער העט זיך נישט קענען זאגן איך האב נישט, איך בין דאך דא געווען איך האב געזען אלעס, אבער נעמען האט דער אייבערשטער נישט געהייסן מען זאל נעמען, נאו וועי, דער אייבערשטער האט נישט געהייסן מען זאל נעמען, אזוי זאגט דער חתם סופר, גייסט נעמען? ביסט מועל אין יענעמ'ס רכוש גיי אין דר'ערד, אזוי זאגט דער חתם סופר, איך זאג עס נאך אזוי ווי ער זאגט עס, דאס איז אויך א מוסר השכל, אונז נעם מיר געלט פון די גאווערמענט, אונז זאג מיר ליגנט, אונז לערן מיר אז נישט נאר דער אייבערשטער האט חלילה באשאפן די וועלט נאר ס'איז דא אנדערע שיטות אויכעט, אונז טו מיר כל דבר אסור. דער אייבערשטער לאט דיך דאס נישט טון, דו כאפסט נאר נישט אז ער באצאלט נישט ווייל ס'איז דא א חשבון פון מאריך אף וגובה דיליה, באט וואן דעי יו גאנא פעי פאר אלל דיס גארבידזש. איז יעצט צוריק קומען דא צו אונז. יעצט ווען דער אייבערשטער גיבט דיר עפעס און ער לאט דיך עס נעמען איז עס דיין, טאמער לאט ער נישט איז עס נישט דיין. וועגן דעם טענה איך אויך, זיי קומען אלץ אז ס'איז דא אין חומש שטייט אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן ארץ ישראל, האסט פארגעסן דער אייבערשטער האט דיך ארויסגעווארפן ווי א הונט און ער האט געזאגט ביז איך וועל דיר נישט הייסן צוריק קומען איך וועל דיך נישט קומען אויפפיקן בלייב אינדרויסן.

יעצט אוודאי האבן אידן באדערפענישן, אבער מען דארף רעדן צום אייבערשטן נארמאל, נישט וואס האסטו אונז געדארפט ארויסנעמען, ס'איז דיר גוט געווען אין מצרים, וואס, וועם בלאפסטו ארום? און דאס דארף מען זיך אויסלערנען בין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, ער זאגט מיר דא דער מענטש, איך האב אראפגעזעצט מיינע קינדער זאלן דיך אויסהערן ווייל איך האלט אז דו רעדסט צו די זאך, דו רעדסט גראד, דו באהאלטסט נישט? און איך האלט אז דו האסט מצליח געווען מער ווי אלע מחנכים אינעם דור. זאג איך אים איך האלט אויך אזוי. זאג איך אבער דערווייל האב איך נאכנישט א מנין וואו צו דאווענען. היינט נאכט איז מיין מאמע'ס יארצייט און איך זוך נאך וואו איך זאל גיין דאווענען תנא. נאר וואס, ס'באדערט מיך נישט. איך ווייס אויף יענע וועלט איז א משפט אמת. יא, מיין מאמע איז שוין אויף יענע וועלט. זי איז זיכער אין גן עדן. א צדיקת מיטגעמאכט א היטלער. ס'האט איר מורא'דיג וויי געטון אז מען קריצט אריין א כתובת קעקע. זי האט געבעטן דעם אייבערשטן מיר זאל עס נישט. מען זאל דאס נישט טוהן, אין אזא גרויסע מלחמה מיט מיליאנען מענטשן, מען האט געבלוטיגט אידן מיט אלעם, וואס? איך מיין, גייסט בעטן דעם אייבערשטן? ניין, מיין מאמע האט געהאט אמונה אז דער אייבערשטער וועט איר אויסהערן, און מען האט איר עפעס אריינגעשטעלט דארטן, עפעס א גרויסן בילדינג אויסצוקלינען און צו קערן, דארטן זענען געזעסן די גרויסע פריצים, שטעל דיר פאר, זיי האבן פאר די אידענע נישט ארויפגעלייגט דעם נומבער, ווען ס'איז געקומען אז מען זאל נעמען ווידערגוטמאכונג, האט זי געמוזט ברענגען עדות אז זי איז געווען אין לאגער. נישט געגלייבט, מ'האט געזאגט ווי איז דיין נאמבער? עד כדי כך דערציילט זי אז זי געווען אזוי אפגעהיטן אז זי האט נישט געוואלט וואשן שבת דאס הויז וואו זי האט געדארפט וואשן, ווייל ס'דאך שבת קודש, זי האט געוואשן פרייטאג זייער זויבער און זי האט ארויף געלייגט צייטונגען, איז געקומען דער עס עס ימח שמו האט איר געגעבן מכות, דו לייגסט אראפ דעם בילד פון אונזער. פירער? ווייל אין יעדן בלאט איז דאך געשטאנען פיקטשערס פון דעם פירער, ימח שמו פון היטלער, דו לייגסט אראפ און יעדער זאל טרעטן אויף אים? האט זי געכאפט מכות, אזוי האט מיר געזאגט, איי דידנט קעיר, כ'האב יעדע וואך געכאפט מכות, איך האב עס יעדע וואך געטון, שבת וועל איך נישט מחלל שבת זיין, איז דארט אין עולם האמת ווייסט זי דעם אמת וואס דא גייט פאר? ס'דא, ס'הייסט מהדרין ניוז. ס'איז אין איין ווארט, מהדרין ניוז, ברענגט ער יעצט אז אין בית שמש איז דא א חזיר וואס האט שוין אנגעהארגעט הונדערטער קינדער, ער איז אין רמה א', און ס'דא אן ארגון פון שומרים דארטן, און זיי האבן שוין באקומען עטליכע קאמפלעינטס אז אינעם פארק עין גדי לעבן נחל ערוגות, איך ווייס נישט פונקטליך ווי דאס איז, איז א יונגל פון אכט און א האלב יאר, אז א מענטש האט אים אנגעכאפט מיט כח און ער האט אים מאנס געווען. און נאכדעם האבן זיי באקומען נאך עטליכע קאמפלעינטס, און זיי זאגן וויאזוי ער זעהט אויס, ער איז גיל פערציג וכדומה מיט אלעם, יעצט איך האב דאך, איך האב יא די טמא'נע כלים ענד איים דעם פראוד אוו איט, שטייט דא אזוי, אם יש לך א סמארטפאון כשר לא מצליחים לפתוח את הקשר, דו קענסט מיט אונז נישט רעדן אז דו האסט א סמארטפאון כשר, דאס איז געווען די טעם פון די רבנים פארוואס זיי האבן דאס גע'אסר'ט, זיי האבן עס גע'אסר'ט ווייל זיי האבן געוואלט ארום טרענען מיט אלע קינדער און אין אלע מקווה'ס. און זיי האבן געוואוסט אז ס'וועט ארויסקומען און האבן זיך מיישב געווען, ס'איז אסור! מ'טאר נישט! רבותי ס'איז נישט דא היינט אזא מצוה אווי צו קויפן א נישט כשר'ן סמארטפאון, מ'מוז זיין בקשר וואס ס'גייט פאר אין די גאס, האט ער דא אלע סימנים וויאזוי יענער זעהט אויס, ער האט אן אויסגעפליקטן קאפ, און ער גייט אן א כיפה און א צוגעדעקטן קאפ. און ער איז מידיעם הייט, ער איז בערך פערציג, און ער האט, שלעפט זיך ארום אזאלכע בעגס, מען זאל נישט וויסן וואס ער האט דארט, און פאר ער וויל כאפן א קינד לאזט ער אראפ א בעג, און די קינדער זענען נאך אזוי לעכטיג און אזוי זיס, און זיי זאגן אים האסט עפעס פארלוירן, און דעמאלטס האט ער א קשר מיט זיי, פארשטייסט? און דאס האבן מיר אונז געוואלט, אונז האבן געוואלט. אז זאליקא זאל קענען זיך דרייען זיך אין פלארידע מיט ברוך מאטכער און מען זאל קענען ווייטער פעצלען, איטס נאט גאנא העפן עני מאר. איך זאג נאכאמאל פאר יעדן, אויב דו האסט, דארפסט האבן א כשר'ן פאון וועגן די קינדער אין חדר, קויף נאך איינס און באצאל נאך פערציג דאלער א חודש, און ממילא מוז מען זיך שלאגן, נישט דא קיין ברירה, מוז זיך שלאגן, און איך האף אז יעדער איינער וועט צוהעלפן, מען רעדט שוין אפן איבעראל מיט אלעם, יא איך באקום קאמפלימענטס, איך זאג נישט, איך בין שוין נישט היינט אזוי ווי איך בין געווען, אמאל בין איך געווען ממש. אף די וואל, נישט געווען איינער וואס האט מיטגעהאלטן, כ'מיין בפומבי זיכער נישט, און היינט, העי, יעדער איינער זאגט מי טו מי טו. נאכדעם רעדט מען זיך איין ווייל מען האט שטיינעמאן'ס קבר געוואלט אביסל ריקן, וועגן דעם געשען פֿיר, יעצט שוין דא א פיפטער אויכעט נעבעך א פגוע, כ'מיין א קינד נעבעך אוועק, און ס'ווייל מען טאטש קינדער זאגט דער אייבערשטער יו דאנט קעיר פאר די טשילדרען, אקעי נידער דו איי, השם צילכו.

שוין ברוך השם מ'האט מיר געזאגט א גוטע בשורה, איך לאך אזוי, כ'האב געהאט צו טון מיט די מקוה, כ'האב עס ארויף געלייגט ווי איך גיי מיך שלאגן, און דערווייל איז די מינוט ס'איז דא איינער וואס האט זיי אפגעקאלט א רב און ער האט געזאגט אז זענטס משוגע עטס עט'ס דארפן פיקסן עניוועי ווייל מיט ראזענבערג און מקווה'ס הייבט קיינער נישט אן. האסטו מיר א פראבלעם? זאגן זיי יא זיי האבן שוין א פראבלעם ווייל די כולל אינגעלייט שרייען אז ער איז דארט געווען. און זיי האבן געזען אז ער קען מקוואות ישר והפוך, וואס זיי האבן אויך געלערנט מקוואות, זיי זענען נישט קיין עמי הארצים. ס'איז געווען איינער אין ניו דזשערסי געהאט א גרויסע סטאר געהייסן סימס, סיי סימס, פלעגט ער אלס אדווערטייזן אויפן רעדיא ען עדיוקעיטעד קאנסומער איז אווער בעסט קאסטומער. פארשטייסטו? איך וויל דיר נישט פארקויפן דזשאנק. זאלסט וויסן וואס דו ווילסט און דו'סט זען אז מיין פרייז איז גוט, עניוועי. קיצור ס'האט זיך דא געדרייט אהער און ס'האט זיך געדרייט אהין, און די אלע רבנים די, איך מיין איך האב דאך מענטשן וואס האלטן מיט מיט מיינע אלע זאכן, די אלע האבן אפגעקאלט זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן יו וויל העוו טו טשעינדזש איט עניוועי, די שאלה איז נאר וויפיל בזיון עט'ס דורכגיין. בקיצור האט דער שיכור געזאגט פאר איינעם, דא איז איינער וואס האט אנגעקאלט זאגט ער כ'האב דאך געהערט זאגן אז ער איז אין חרם, זאגט ער לאמיר דיר עפעס זאגן,

און איך לערן אויס יעדן איינעם אז צווישן איין פרוי און די צווייטע נעמט מען אזא נעץ, א נעץ און מען נעמט ארויס די האר, און איך זאג אויך זאל אראפקוקן ביז אראפ אונטן, אפשר איז דא א גאנצע בארד, אסאך מאל איז שוין דא אזויפיל האר עס זאמלט זיך צאם א בארד, זאגט דער רב דו ווייסט דו ביסט גערעכט, איך הייב אן צו זען אז דו ביסט גערעכט, און איך בין גערעכט, און איך בין גערעכט, עניוועי, שוין, בקיצור ער האט א פראבלעם אז נחום ראזענבערג איז אין חרם, זעהט זיך, איך וויל ענק זאגן די סאקמערע קאקערס זענען דאך אזאלעכע הינט, זיי האבן געלייגט א מענטש אין חרם, יעצט מיך באדערט עס נישט, איך עס ברוך השם טשולענט און קוגל און איך עס ירושלימ'ער קוגל, מיך באדערט עס נישט, נאר ס'באדערט אז ווען א מענטש זאגט א ווארט איז הייבט מען אן ער איז אין חרם, האבן די רבנים, די אנדערע, נישט די רבנים, די כולל אינגעלייט האבן מסביר געווען, דער מענטש איז אין חרם ווייל ער טוט די גרעסטע זאך פאר כלל ישראל, ער איז נישט אין חרם ווייל ער האט געטון עפעס וואס מען טאר נישט. און למעשה איז דא דורך געווען שוין אפאר מעשות, מען האט שוין אריינגעלייגט פאר פֿינף און זיבעציק טויזענט דאלער א קעמערע, ווען די סאקמערע קאקמערע לגיונות קומט דאך אלעס ארויס וואס פאר א רשעים די חברה זענען געווען, באט ס'איז אקעי, יעדעס מאל וואס האט עטס געשטערט א מקווה האט עטס נישט מיך געשטערט, האט עטס געשטערט דעם אייבערשטן מיט זיין הייליג פאלק כלל ישראל. עניוועי, ווען א פרוי גייט אין מקווה איז אזוי הויך און אזוי הייליג אז אזוי ווי די שכינה הקדושה, אזוי ווערט געברענגט אין אלע ספרים, און ווען א פרוי איז זיך מדבק נאכדעם בטהרה מיט איר מאן נאך א מקווה, איז דא א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, איך וויל נישט זאגן וואס דאס איז ווייל איך וויל נישט מגשם זיין די זאכן, דער אייבערשטער האט געשיקט א שטיקל פון זיין אור אין סוף אין גלות, ווייל ווען נישט וואלט מען אונז נישט געקענט האבן קיין תקומה, די תורה וואלט נישט געקענט האבן קיין תקומה, גארנישט וואלט נישט געקענט האבן קיין תקומה, פארוואס? ווייל דער סמך מם ארבעט ריזיג, האט ער מיטגעשיקט א חלק פון זיין אור אין סוף, און דאס הייסט שכינה. דא א תשובה נודע ביהודה, ער וויל נישט רעדן וועגן דעם, אבער ס'איז גוט, איז ווען א אידישע טאכטער גייט אין א מקווה, און אוודאי ווען די מקווה איז כשר, ווערט א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה דער אייבערשטער איז זיך מדבק מיט דעם חלק האור אין סוף, און ער געבט אונז נאך כח אז ס'זאל קענען ווייטער שטיין מיט אונז אין גלות. גייען די חברה, זיי האבן א פראבלעם, נחום ראזענבערג מאכט א מקווה, מען האט געמאכט זיבעצן ועד, זיי מוזן אונז מאכן איבעראל מקווה'ס, ס'איז דא די גרעסטע ועד אין מקווה יו עס עי. איך וויל וויסן וואו זענען זייערע רבנים? א מיך נעמט אפאר חדשים צו מאכן א מקווה פון אנפאנג ביז צום סוף, זיי מאכן יעדן טאג פינף מקווה'ס. באלאוני די גאנצע זאך, ס'איז אזוי ווי יעדע הכשר, עניוועי. בקיצור, קאלן זיי מיך אפ אז זיי זענען מסכים, זיי האבן זיך געהויבן די הענט, זיי זוכן נישט צו צעשפליטן די קאמיוניטי, די אינגעלייט האבן עס נישט וועלן נוצן, און אז טאמער נוצן זיי עס נישט האבן זיי באמת נישט וואו צו גיין, דעמאלטס איז צרות. זיי האבן נאר איין פראבלעם זאגן זיי, געלט! זיי האבן א פראבלעם, געלט! זיי האבן אויסגעגעבן יעצט אזויפיל געלט, און דער ראש הקהל האט עס אויך נישט געוואלט, האב איך זיי געזאגט, געלט, דאס זארגט דער אייבישטער, איך וועל דיר ברענגען דאס געלט. איך האב בכלל צוגעזאגט דעם ראש הקהל אז איך דארף אים ברענגען צען טויזנט דאללער, און שפעטער האט ער נישט געוואלט מער, ווייל ער האט זיך מורא'דיג געשעמט, האב איך אים געזאגט, איך וועל דיר ברענגען דאס געלט. איך ווייס נישט וויפיל עס וועט אריינציען, נאר מסתמא וועט עס קאסטן צווישן פינף און צען טויזנט דאללער, מען דארף אפקראצן די אלטע טיילס, כ'האב שוין געגעבן אן ארדער מען זאל עס אפקראצן, און איך האף אז די אנדערע וואך וועט שוין זיין די נייע טיילס. איך קום דורך ניו יארק צו קויפן די טיילס און מען גייט פארן ווייטער אויף פענעמא. שוין, ברוך השם, ס'איז א גרויסע ישועה, ס'געט מיר אסאך חיזוק און סופארט. איך האב ברוך השם נאכנישט פארלוירן א מלחמה אין מקווה'ס, ברוך השם, געלויבט דער באשעפער, ווייל כ'האב מיך נישט געשלאגן פאר מיר. דער דזשיבאער אין מאנטריאל וואס האט נישט געוואלט איבערבויען זיין מקווה האט אינגאנצן נישט קיין מקווה, און ער האט שוין נישט קיין מנין אויך נישט הער איך, יעדער לאט אים איבער. איצעלע פּימפּ האָט אַרויסגעגעבן צעטלעך וכבר אמרו גדולי הרבנים אַז ער קען נישט קיין מקווה. ווער זענען זיי? קלויזנבורגער רב פלעגט נישט זאָגן דעם צווייטן יקום פורקן. דאָרט זאָגט מען הדין רברביא. ס'איז דאָ די רעבעס מיט די רבנים מיט דייני דבבא. זאָגט ער איך קען זיי נישט. וואו זענען זיי? איך זוך זיי. צו גוט. איך זוך זיי אויכעט. די גדולי הרבנים. עניוועי. ברוך השם ס'געט מיר גרויס חיזוק. סארא גרויס חיזוק, און מען גייט האבן א כשר'ע מקווה דארט, איז נישט געווען אלע יארן קיין כשר'ע מקווה, איך האב זיי געזאגט, איך האב מיט זיי גערעדט, איך האב געזאגט ענקער געוועזענער רב איז געזעסן דארטן אויף מיליאנס אוו דאלערס, קיין כולל האט ער נישט געמאכט, ס'האט אים נישט אינטערעסירט אידישקייט, ס'האט אים אינטערעסירט אזוי ווי אלע ספרדים ער זאל זיין באלעבאס, און שפעטער האט ער געהאט א מרידה אויך, און צו זיין ווען ער איז געווען פופציג יאר רב. האט מען אים געמאכט א מורא'דיגע זאך אז מ'האט געמאכט א גרויסע סעודה פארן און ס'איז צוזאמגעקומען פופציג מיליאן דאלער, אויף דעם האט ער געשטרעבט און ער האט מסתמא אלעס מיטגענומען אין קבר, און איך האף אז ער מאכט דארט גוטע ביזנעס, אונטערערדישע ביזנעס אזוי געזאגט, און די יונגעלייט ווייסן אז ס'איז דא איין מענטש א כולל יונגערמאן ער איז דער ראש הכולל ער קען גוט מקוואות און ער האט מיר געוויזן אלע קליינע תיקונים וואס ער האט געמאכט דארטן מיט צינורות מיט אלעם ממש א נחת געווען צו קוקן דערויף. שטעל דיר פאר, די כלים מקווה איז געווען קאנעקטעד מיטן בור זריעה, אזאלעכע דזשאוקס איז דארט געווען, די כלים מקווה קאנעקטעד צום בור זריעה, ווייסט, שטותים וואס דארט איז געווען, יעצט איז דא דארט איין מקווה וואס כ'האב עס געזען, וואס זיי ווייסן אליין נישט וויאזוי די וואסער איז צוגעקומען, ס'נישט דא, נישט דא קיין טרעיס פון קיין צינור, און כ'האב זיי געזאגט מען דארף אריינלייגן אפאר טויזענט דאלער בויען א געהעריגן דאך, ס'הייסט ס'איז דא א דאך, מ'דארף עס מאכן כשר, און א געהעריגן צינור אויף אראפצוגיין, און דאס איז וואס דא גייט פאר. שוין ברוך השם פאר דעם, געלויבט ביסטו הייליגער באשעפער, און ס'פארט, ס'פארט ווייטער, ס'פארט ווי א מזמור פארט עס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך פארן עולם, ברוך השם דעם סור מרע פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז ברוך השם זייער א גרויסע סוקסעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ס'דא אויכעט יעצט די וואך. מען האלט אין איין איינזעצן מענטשן אין אמעריקע איז נישט אזוי ווייט, מען זעצט נישט איין נישט ווייל מען האט מורא נאר דער עולם, אונז זעמער נארמאלע, אונז זעמער אסאך מער נארמאלע ווי די ארץ ישראל'דיגע, דא איז דא אסאך פרענקען מיט ספרדים מיט מענטשן וואס האבן נישט קיין היים, זיי גייען זיך ווייקן אין מקווה'ס אבער מען ווארפט זיי ארויס, ס'איז לעבעדיג, ביי אונז איז מער יעדער איינער אריסטאקראטיש, ער האט א פעמילי, דאזענט וואנא לוז אים, מען זאגט די געזעלשאפט איז, ס'האט זיך, זיי זאגן אז ס'האט זיך כמעט ווי אפגעשטעלט, נישט איך זאג. נאר יעדער זאגט. די מלמדים זאגן. יעדער זאגט. ביי די וועי, די וואך גייט פרשת משפטים. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, די קינדער גייען אהיימקומען צוהרגעט און צוזעצט, הכוני פצעוני. ס'דא צו קויפן א נייע זאך, האט שוין אמאל געזען ווען ס'קומט אראפ פון צוויי פייפס ווערט. קומט איין פייפ, ס'ווערט איין פייפ, נישט עס קומט אראפ פון א בילדינג פון איין זייט, וואסער פון די צווייטע, און ס'ווערט איין פייפ אינמיטן. קיצור, איינער האט דאס פאטענטירט, און דאס הייסט משפטים הויזן. גייסט אין חדר מיט דעם? דאס איז אונטערהויזן, קיינער זאל נישט וויסן, ציעסט עס ארויף אויף דיר, און די מלמד קען האקן אין שטיקער, דו לאכסט דיך אויס, ס'איז אייזן, דו פילסט גארנישט. ביי מוהרא"ש איז געווען די יארצייט פאריגע וואך, ר' אליעזר שלמה שיק, דערציילט ער א מעשה, ער האט עס פארציילט. ער זאגט ער האט געלערנט אין חיי עולם, איז געווען אן אלטע מלמד פון פֿינף און נײַנציק, שוין נישט געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך, אבער דאס האט ער געוויסט אז מען דארף ציפן די מחילה. זאגט ער, איך בין דאך געווען א ווילד יונגל, איז ער געגאנגען, מען האט אים גערופן אויבן אן ער זאל ציפן די מחילה, איז ער געגאנגען האט אראפגעלאזט די הויזן אביסל, און ממילא געבליבן, עס איז געבליבן די סחורה פון די הויזן, און עס איז געווען ווי מען זאגט איבער דאבל, צוזאמגעדרייט, און דער מלמד ציפט אריין און פרעגט, נו, ס'טוט דיר וויי?

עניוועי, ס'אבער דא א חלק פון די מלחמה וואס אונז זעמער נישט גענוג שטארק נאך, און דאס איז צו העלפן בחורים, צו העלפן יונגעלייט. איך האב געעפנט דא עטליכע מוסדות, כ'מיין, נישט איך האב געעפנט, איך האב צוגעהאלפן, ס'אבער דא איין פראבלעם מיט די אלע מוסדות, דו מוזט האבן קופת חולים, דו מוזט האבן אזוי ווי ביי אונז מעדיקל אינשורענס. עס איז דא יעצט א יונגערמאן וואס מ'האט אים מטמא געווען אלס בחור, און ער האט חתונה געהאט און ער מוטשעט זיך, ער הערט אויס מיין האטליין, ס'געבט אים חיזוק, אבער עט די ענד אוו די דעי איז דא א שטיקל פראבלעם, נישט א שטיקל נאר א גרויסע פראבלעם, ער זאגט איך קען מיר נישט ערלויבן אז מיין ווייב זאל געוואויר ווערן, זי ווערט געוואויר און זיי זענען נולי וועד, וועט זי זאגן העי הו נידס דיס? עם איי גאנא גאו טרו מיי האול לייף וויט דיס? און דאס איז א סיריעס פראבלעם, ווען ס'זאל זיין א פאנד אז אזא מענטש זאל קענען גיין און די פאנד זאל עס באצאלן, א געשנארטע פאנד, כ'מיין אויף אלע שטותים איז דאך דא געלט. און מען זאל קענען באצאלן אז די אינגערמאן זאל נישט זיין ווי מען זאגט אריינגעטוהן אין דעם אז ער זאל מוזן ארויסגעבן די סודות, דעמאלטס וואלט געווען די זאך אביסל אנדערש. לאידך גיסא טראכט איך ביי מיר, אפשר יא כדאי זיין פרוי זאל וויסן ווייל זי וועט אים קענען צוהעלפן. און איך האב אים געפרעגט, אפשר איז בעסער זי זאל יא וויסן, זי וועט אים קענען אביסל צוהעלפן. זאגט ער ניין זי איז זייער זייער א יעקישע טייפ און זי וועט עס געוואויר ווערן בין איך פערטיג במילא איז אויכעט פון די זאכן וואס מען דארף ארבעטן ווען איינער דארף העלפ אין אמעריקע שיק איך יעדן פאר העלפ אבער די ווייב דארף נישט וויסן די ווייף דאזענט העוו טו נאו איך מיין אויב ער האלט אז ס'איז בעסער אז זי ווייסט נישט און אסאך מאל שיק איך פרויען פאר העלפ און אויב ס'איז בעסער אז דער מאן זאל נישט וויסן איז לאזט מען עס אזוי אבער צו נעמען דא דער יונגערמאן דרייט זיך און ער ווייסט נישט ווי צו גיין און איך האב פראבירט צו שאפן און די ביליגסטע וואס מען קען אנקומען איז צוויי הונדערט און פֿופֿציק שקל א שעה, סא א שעה איז נאר א דריי פערטל שעה און זיי גנב'נען נאך אראפ צען מינוט, בקיצור ווייל זיי מוזן אויסשטעלן די פעיפער ווארק, בקיצור ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, און באמת כ'ווייס נישט וואס צו טון, איך בין אליינס פארלוירן, יעדער מאכט מוסדות, אזאלעכע מוסדות, אזאלעכע מוסדות. מען דארף ארויסהעלפן די אלע מענטשן, אין אמעריקא האמער ברוך השם, מען באקומט וואוטשערס, מען באקומט אלעס, דא איז דאך אבער א מדינה של גיהנום, סאיז אזא מדינה של גיהנום אז איך האב ענק געזאגט, איך האב א חבר ער איז די רב פון צפת, איך האב ענק שוין געזאגט, ער קודם האט ער מיך געוואלט וויסן ווער איך בין, ווייל ער האט נישט געוואלט איך זאל קויפן אין צפת אין בית החיים, און נאכדעם ווען ער האט מיך אויסגעטשעקט דריי טאג האט ער מיך געגעבן לעבן זיך אין חלקת הרבנים. ווייל ער האט געזעהן איך האב אריינגעשיקט אויפן אויפן אינטערנעט ליגט אלע מיינע רעזעמעיס מיט אלעם איז דארטן דא אז איך האב איך האב הוראה פון גדולי הדור איז ממילא איז האט ער מיך געשטעלט לעבן זיך ער דער דער רב הראשי פון צפת בקיצור און ווען ס'איז געקומען דער דיין דער וואס וואוינט אין בעדפארד עוועניו דער וואס האט געטאטשט זיינע זין מיט די טעכטער איז געקומען דא קויפן האט ער אים געזאגט פאר א הינט וועל איך געבן א פלאץ און פאר דיר נישט ס'איז דא א בית הפגר פאר הינט. וואס מ'באגראבט זיי ס'זאל נישט קאנטעמינעיטן די שטאט, זאגט ער זעסט דארט וואלט איך דיר נישט געגעבן א פלאץ. עניוועי, יעצט די רב איז א זון פון מרדכי אליהו, ער איז געווען די רב הראשי לשעבר, האט ער יעצט געזאגט אויף אן אינטערוויו אויפן טעלעוויזשען, ס'איז א מורא'דיגע אינטערוויו, האט ער געזאגט ס'איז דא צוויי מדינות אין די גאנצע וועלט, ווייל ס'איז דא מסתם הונדערט פֿופֿציק, הונדערט זעכציק, הונדערט זיבעציק מדינות אין די וועלט, דא צוויי מדינות אין די גאנצע וועלט וואס זיי נעמען. פרויען אין מיליטער געצווינגענערהייט, איר הערט וואס דא גייט פאר? איינס איז נארט קאריע, דאך רוצחים, די מענטשן באקלאגן זיך דאך דארט אזוי געפערליך אז ס'איז ממש ס'איז נישט דא דאס דאס גלייכן צו נאכשרייבן אפילו, נאכדעם איז דא נאך איינס, ס'הייסט מדינת ישראל, עס וועט נישט גיין, סא איך האב אנגעקאלט, איך האב אים געפרעגט דו ביסט זיכער דו ווייסט וואס דו רעדסט, זאגט ער בכפייה, געצווינגענערהייט, איז קלאר נאר די צוויי. און אין אמעריקע איז אויך דא פרויען אין מיליטער, קען זיין וואס דו ווילסט, קען זיין א פאליס לעידי, קען זיין וואס דו ווילסט, אבער נישט בכפייה, נישט געצווינגען, צווינגענערהייט איז דא צוויי מדינות. נארט קאריע ענד איזריעל. די מדינה טשעפעט מיטן אייבערשטן, און ווען דער אייבערשטער וועט זיך אויפרעגן, וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, דעמאלטס וועמיר אונז זיין אויף צרות חלילה. איז יעצט למעשה קאלן מיך אן זייער אסאך בחורים, קאלן מיך אן אינגע לייט, שטעל דיר פאר ווי דעינדזשערעס ס'איז, און איך וויל עס רעדן באריכות, איך וויל יעדער זאל דערהערן די דעינדזשער, א בחור גייט אינעסענטלי אין מקווה, מעג ער? איך האלט אז נישט, אבער זיינע עלטערן עס זעהט אויס האלטן אז יא, ווען נישט שיקן זיי אים נישט, ער גייט אינעסענטלי אין מקווה. דען קומט א צווייטער ער שטופט זיך אריין אין אים אדער ער כאפט אים אן ווי מען טאר נישט אדער ער מאכט מיט נשיקות ביז סקומט ארויס די זומען ווייסט ער דאך שוין יענער וואס צו טון האסטו יענעם געהארגעט הי איז פיניש פאר לייף יעצט גיי שטעל דיך אויפן קאפ ענד דיס איז וואטס העפענינג א ביג ביג שעם אוו וואטס העפענינג. כ'האב געזאגט דא א שיעור, כ'האב גערעדט דא, האב איך געזאגט די גרעסטע מקום קדוש אין די וועלט איז די קדשי קדשים, דאס איז דאס איז דעם אייבערשטנ'ס הויז, די גרעסטע מקום קדוש, און מ'האט נישט געקענט אריינגיין אין קדשי קדשים נאר אז מ'האט זיך גע'טובל'ט. אפילו ווען איינער איז געווען טהור, כהן גדול האט געדארפט אריינגיין צו געוויסע פאר דעם טומאה. די גרעסטע מקום טומאה היינט אין די וועלט איז א מקווה. מען טאר נישט לאזן קינדער גיין אין מקווה. ס'זאל זיין אסור ווי חזיר צו לאזן א קינד גיין אין מקווה. און איך זאג נאך א זאך, כ'האב עס שוין געזאגט און כ'על עס איבערזאגן, מען טאר נישט לאזן א מאן גיין אין מקווה אויך נישט. וואט דו יו נאו וואס ער טוט דארט אלס אן. און בפרט נאך ווען דו ביסט נישט ריין, און דו קענסט אפילו נישט זען צו ס'שטעלט זיך אים די מעשה צו נישט, ווען דו ביסט ריין זעסטו. ער קומט אהיים, ער ברויך דיך נישט, ס'שטעלט זיך אים נישט, האט ער זיך שוין אויסגעריבן אין די מקווה מיט איינעם, אבער אז ער קומט אהיים און דו קענסט נישט וואוינען מיט אים ווייל דו ביסט נישט ריין, עסט אפילו נישט וויסן וואס ער האט שוין אפגעטון. ממילא דאס איז די ארגסטע פלאץ ווי א מענטש זאל גיין איז אין מקווה, אפילו א מאן. קאלן אפ איינע פון די גרויסע עסקנים פון סאקמער קאקמער פון זאליקן זאליקס קאקמער עניוועי ער זאגט מיר אזוי האסט געמאכט א וואונדערבארן דזשאב ברוך השם האסט דיך נישט דערשראקן פאר קיינעם ביסט זייער גוט געפארן און סאיז סאיז געווען אן עקסעלענט דזשאב יעצט אפשר איז שוין געקומען די צייט אז מזאל אויפהערן רופן סאקמער קאקמער און די אלע מיעסע נעמען און אויפהערן צו רעדן פון די רבנים וואס האבן געטון די אלע עבירות? זאג איך יענעם, ניין, ס'וועט קיינמאל נישט קומען אויף דעם די צייט. כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס, ווייל אז איך געב אויף האב איך פארלוירן. ווייל צוויי יאר ארום וועט מען זאגן, אה, ער איז געווען סתם א משוגענער, ס'איז נישט אמת געווען די גאנצע מעשה, איך קען דאך אים. ענקער וויאזוי עטס ארבעטס קען מען דאך אונז זייער גוט, אונז קען מען נאך פון ארשעווע, פון קראלע, און פון. נאך פון פריער אויך. יעצט, ווען עטס קומטס ארויס מיט א בריוו. אונז האמיר בא'עוול'ט א מענטש נחום ראזענבערג, מ'האמיר געשריבן אויף אים כל דבר אסור, מ'האמיר אים געוואלט באגראבן, און ער האט זיך נישט געלאזט, און דער אייבישטער האט אזוי געפירט אז דער אמת איז ארויסגעקומען, און אונז וויל מיר אים איבערבעטן, און אונז וויל מיר זאגן יא ס'איז געווען סעקשועל אביוז, און קיינער האט גארנישט געטון, דעמאלטס הער איך אז עטס קומטס ארויס מיט א גאנצע זאך, אז אהער מיט אהין, דעמאלטס קען מען רעדן פון ווען מ'זאל אפשטעלן די מלחמה. אבער ווילאנג עטס קומטס נישט ארויס דזשאסט ביקאז איך האב געווינען דאס מיינט אז וואס איך דארף אפשטעלן די מלחמה איך דארף מיך שלאגן כסדר ווייל מארגן עט עטס גאר הערן אז ס'איז קיינמאל נישט געווען די חברה פון לעיזער בערלאנד טוהן יעצט אויך דאס זעלבע זיי גייען ארום און זיי זאגן ס'איז קיינמאל נישט געווען זיי האבן געטראפן א פרוי וואס האט געהאט קענסער און ער האט זי אנגעכאפט און ער האט אראפגענומען דעם קענסער. כ'ווייס נישט, ס'שטייט בכל מתרפאין חוץ מגילוי עריות שפיכת דמים ועבודה זרה. אפילו ווען ס'זאל זיין אמת האט זי זיך נישט געטארט לאזן אנרירן. און נאכדעם הייבן זיי אן מיט נאך זאכן, זיי ברענגען דא אז אז ער איז א צדיק און מ'האט שוין געטראפן דער וואס האט, איינער פון די עדות האבן געזאגט ס'איז געווען שקר, מ'האט אים אונטערגעקויפט. נו, קענסט דאך די מענטשן וואס זיי האבן געלט און זיי האבן נישט וואס צו טון. למעשה אבער געבן די צד שכנגד ארויס שיינע ווידיאוס, ער לייגט. תפילין פאר א בר מצוה בחור צווישן של ראש און צווישן של יד, ווען ער האט געלייגט דעם של יד, מען דארף לייגן דעם של ראש, איז זיין מאמע דארט געשטאנען, און, און בערלאנד האט זי גוט אויסגעטאפט ביים האלז און ביים פנים און אלל אווער, און נאכדעם איז זי אריינגעפאלן נפילת אפיים ביי אים אין די הענט אריין. הערסט? און זיינע צוויי הענט פאלט זי אריין און ער כאפט זי אן ביי די בריסטן, דאס זעט מען. און נאכדעם איז דא נאך א ווידיא ווי ער כאפט אן א פרוי און ער טאנצט. ס'איז געווארן ממש דער צד שכנגדו האט זיך אויך צוגעשטעלט גוט. סאו ווי מער לעזער וועט זאגן ליגנט, אלס מער וועט ער כאפן מער פראסקעס. ס'האט אמאל איינער געשריגן? אויף א צווייטן. יענער האט נישט געענטפערט. פרעגט מען אים פארוואס ענטפערסטו נישט? זאגט ער איך וועל דיך זאגן דעם אמת, כ'האב נישט קיין כח צו כאפן נאך א פראסק, אפילו דעם ערשטן קען איך נישט ארויסשלינגען, כ'זאל גיין כאפן יעצט נאך א פראסק? ס'טייטש אזוי, אז איך וועל צוריק שרייען וועט ער אויך שרייען, אז איך וועל שרייען וועט ער אויך שרייען, זיין נאך נאך און נאך. איי דידנט סוואלאו די פירסט פראסק וואס זאל איך גיין מיט א צווייטן, מיט א דריטן. דאס זעלבע דא אויכעט. לעזער האט זיך געזוכט כבוד און ער האט עס באקומען. האט זיך איינגערעדט, דער עולם וועט קויפן אז ס'איז באלאני, דער עולם קויפט עס היינט נישט. איז דאס זעלבע אויכעט גייט זיין מיט סאקמער קאקמער א יאר ארום ווען זיי שרייען גאר ווייל זיי וועלן שרייען זיי וועלן שרייען אה ס'איז קיינמאל נישט געווען נחום ראזענבערג איז סתם א משוגענער געווען איך קען זיי די שקצים מיט די האב איך געלערנט אין סאוט עיט סטריט און זייער קרומעם קאפ האב איך דעמאלטס שטודירט און איך האלט מיך נישט ביים אפשטעלן נאר אז עטס קומטס ארויס מיט א וואן האנדערט פערסענט אפאלעדזשי, ס'איז די זעלבע זאך ווי ס'איז געווען מיט אין די צווייטע וועלט מלחמה, צווייטע וועלט מלחמה איז געגאנגען אזוי, יעדער האט אפאלעדזשייזט, דייטשלאנד, פוילן, יעדער האט אפאלעדזשייזט, וואס ווילן זיי יעצט די פאלאקן? אז טאמער איינער וועט זאגן אז זיי זענען געווען אינוואלווד אין הרג'ענען מענטשן ביי די מלחמה, זאל מען זיי קענען איינשפארן אין דזשעיל, פארשטייסט? דאס איז סאקמער קאקמער. כ'ווינדער מיך, קען זיין די רביצין די צודרייטע קאפ האט אריינגעלייגט אין סאטמאר דעם גאנצן גיפט. קען זיין. זי איז געווען א צודרייטע. זי האט חתונה געהאט מיט אן אלטן איד וואס האט געהאט קינדער און זי האט זיי געוואלטן אויסמעקן פון די וועלט. איז על כפנים דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. איז למעשה דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין. איך גיי מיך נישט פאר ענק בייגן. איך ווייס וואס עטס ווילטס, עטס עט נאך ארויסגעבן א צעטל אז ווער עס האט געזאגט ס'איז געווען ביי אונז סעקשועל אביוז דער איז געווען א ליגנער מיט א שייגעץ מיט א חרם, ווארן זעסט דאך נחום ראזנבערג איז אין חרם, איך גיי ענק מסביר זיין, איך האב ענק אין דר'ערד, איך גיי מיך מיט ענק שלאגן, און איך וועל ארויס ברענגען אלע ענקע רישות, ווען אלעס וועט ארויסקומען אין די גאס דעמאלטס וועט מען טראכטן פון זיך אפשטעלן, עט דיס פוינט קענט עטס נאך זיין אזוי ווי די דייטשן? די דייטשן האבן געזאגט אונז האמיר קיינמאל נישט געהארגעט אידן האבן זיך איינגערעדט שטותים און זיי האבן עס ארויפגעלייגט אויף אונז. מיין טאטע האט עס געהערט ער איז אזוי צוקאכט געווארן ער האט געשריגן ווי דען מיין טאטע מיט מיין מאמע דאס הייסט אונז זעמיר גאר משוגעים אז אונז האבן זיך אנגעלייגן אויף די דייטשן אזוי דא טוט זיך אה שטותים ווילסט נישט הערן סאקמער קאקמער עסטו גיין צו די רבנים זיי האבן ארויפגעלייגט א חרם עסטו זאגן הער אויס. דער מענטש האט געווינען, ער באצאלט אונז ממש סא האסט נישט קיין השגה, איז געווען אויף איינע פון די צייטונגס אויף די טעלעוויזשאנס, יא האט מען זיי שוין גערופן סאקמער קאקמער, שוין האט זיי זען געזוכט צרות האטס עס געטראפן, אבער די בהמות וועם עטס האטס באגראבן און זיי מורא געהאט צו עפענען דאס מויל, זיי זענען געבליבן טויט. איך בין ברוך השם נישט געבליבן טויט און איך העל ענק ווייזן אז עטס וועטס בלייבן טויט. כ'האב נישט מיט ענק, כ'האב נישט קיין מורא פאר ענק, און כ'וועל ענק שלאגן און קלאפן וויפיל כ'קען, ווייל עטס האטס דאס געטון מיט כלל ישראל אלע יארן, קיינער איז ענק גארנישט שולדיג. די גמרא זאגט, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, מדרש פארציילט א מעשה, ס'געווען א מענטש וואס האט ליב געהאט צו שיכור'ן, און די קינדער האבן אים אפגעשיידט פון דעם פון אלע וועגן, בקיצור, ויהי היום, געקומען א איד אין די שטאט, און ער האט געהאט מיט זיך געלט, און ער האט געזען אז א איד שלאפט לעבן בית החיים, איז צוגעגאנגען, האט פארשטאנען דארט וועט מען אים נישט בא'גנב'ענען און חושד זיין ער האט געלט, און וואס האט ער געטון? איז צוגעגאנגען צו דעם איד האט אים געזאגט אזוי, געב דיר דא א מטמון און איך וויל זאלסט עס מיר באהאלטן, איך וועל עס צוריק קומען נעמען פון דיר אפאר טעג שפעטער. פרעגט ער אים, וואס דארף איך דיר באצאלן פאר דעם? זאגט ער, וועסט מיר ברענגען א פאס וויין מיט א שלויך און איך וועל מיך לייגן שלאפן. אין בית החיים וועט קיינער נישט טראכטן אז איך האב געלט, און אזוי העל איך ווען איך וועלן זאגן וועל איך קענען זאגן, יעצט איז די קינדער זוכן, זיי טרעפן אים, ער שלאפט אין בית החיים מיט א גרויסע פאס וויין, יעצט דאס איז אין מדרש רבה, ס'איז אין נשא דארטן ווי מען רעדט וועגן די טרינקען וויין, זאגט די מדרש בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ער האט געוואלט זיין א שיכור האט מען אים עס צוגעשטעלט ווי זאגט מען אלע מכל הכיוונים פון אלע זייטן. יעצט וואס וויל איך זאגן מיט דעם מיט דעם געטראנקעכץ מיט דעם משל? זעט אויס ס'איז געווען א פאס וויין, איך בין שיכור געווארן פונעם גערוך. ס'איז דא אזא זאך. ווערט געברענגט א מעשה אז א פרוי האט מזנה געווען אין צייט פון בית המקדש, און מ'האט איר געוואלט געבן מים המאררים צו טרינקען, געוואלט געבן א טעסט, א בדיקה. בקיצור, איז זי האט געהאט א שוועסטער, זי האט אויסגעזען פונקט ווי זי, און מ'האט מיישב געווען אז מ'גייט גייט ווי מ'זאגט. צו שיקן די שוועסטער פאר א בדיקה, קיצור די שוועסטער טרינקט אריין די מים המאררים און ס'געשעהט איר גארנישט, האט מען געזעהן וואסערע א ליצנות די גאנצע מים המאררים איז, העלפט דער אייבישטער, און זיי האבן זיך געטראפן די צוויי שוועסטער און זיי האבן זיך צאמגעקושט חיבוק ונישוק מיט אלע פיטשיווקעס, און דער גערוך פון די מים המאררים איז אריינגעגאנגען אין די שוועסטער, און איר בויך איז אראפגעפאלן, און זי איז געהארגעט געווארן. דאס איז דער כח פון די גרויסע הייליגע זאכן וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אין די תורה, עס האט געארבעט אפילו נישט אין בית המקדש אויך, קען זיין ווייל זיי האבן געמאכט ליצנות פון די תורה, קען זיין וועגן דעם, דעמאלטס ווערט דער אייבערשטער זייער אין כעס, איר ווייסט די ספרדישע אידן האבן מורא צו רעדן אזוי ברייט ווי די אשכנזישע אידן, מען רעדט פון באשעפער געבן זיי אבאכט, און. דו זאגסט איין ווארט וואס עס געפעלט זיי נישט פאררעכטן זיי דיך גראד, ס'איז א מורא'דיגע זאך, עניוועי די אמונה איז דא, שוין, יעצט איז למעשה איז וואס האב איך געוואלט ארויסברענגען פון דעם גאנצן פאס וויין, קען זיין כ'בין שיכור געווארן, כ'האב שוין פארגעסן, ניין כ'האב נישט פארגעסן, ווי פלעגט די סיגעטער זאגן, ווייסט פארוואס איך זאג עס דיר? ווען ער האט נישט געדענקט וואס ער וויל זאגן, פלעגט ער זאגן, ווייל איך וויל דו זאלסט עס וויסן, עניוועי, ס'איז דא דא א רב וואס ער איז אן אייניקל פונעם קאצקער, א קאצקער אייניקל. זיין טאטע איז געווען דער שם משמואל, איך ווייס נישט זיין טאטע צו זיין זיידע, איך בין נישט זיכער, שם משמואל, און ער רופט זיך דא, ער האט א שול, איז א גרויסע רעבע דא, איז דא די צוויי רעבעס, איינער דאווענט מאנטאג די זונטאגדיגע דאווענען, רופט זיך דער אמשינאווער רעבע, און דער אנדערער רופט זיך סאכאטשאווער רעבע, ער איז א זון אדער אן אייניקל פון שם משמואל, דער רעבע דא איז, האט מען מיר געזאגט פאר ראש השנה אז איך קען גיין צו אים דאווענען, האט מען מיר געזאגט אז ס'דויערט פון הודו ביז. נשמת דויערט א שעה, שעהן, איך האב דאך נישט קיין נערוון צו זיצן א שעה און רעדן מיט קיינעם קען איך דאך נישט ווייל איך בין דאך דא א פרעמדע. ראש השנה ווען איך בין געגאנגען דאווענען אויף רחוב יפו, ממש רחוב יפו, ס'דא וואס האבן מיך געזעהן ווי מען האט נישט געטארט זעהן מיך און זיי האלטן מיר פאר, זאג איך הער אויס אויף צו דאווענען ביחידות בין איך זיכער נישט מחויב, עניוועי, איז למעשה איז האט מען מיר געזאגט איך קען קומען צו דעם רעבין דאווענען, איך קען קויפן א סיט, איך האב נישט געקויפט ביי אים ווייל איך האב נישט ליב די דאווענען שעות, איי קענט סטענד. קומט מיר צו מחשבות זרות אז כ'האב נישט פון וואס צו טראכטן. עניוועי. למעשה די וואך בין איך געווען א חיוב נאך מיין מאמען מפטיר בין איך געגאנגען זוכן א היימישן בית מדרש צו מפטיר האט מען מיר געזאגט אז איך קען גיין צו דעם רעבין דא. קיצור איך קום אריין זונטאג און איך זאג דעם רעבין זאלסט וויסן סקען זיין איך וועל דארפן האבן מפטיר און טאמער יא זאל מיר די רעבין זאגן צו מען וועט מיר געבן די מפטיר צו נישט. יעצט איך האב אים געזאגט ווער איך בין ווייל איך שעם מיך נישט, העי, איי דאנט קעיר, האטס מיך געלייגט אין חרם, איך לאך פון ענק, איך לאך פון אלע ענקערע שטותים, קיצור איז זאגט ער מיר ער ווייסט נישט איך זאל קומען דאנערשטאג וועט מען וויסן צו וואטעווער, יעצט ראש השנה האב איך נישט געדאווענט ביי אים, דא קום איך בעטן א עמוד, קום צוריק דאנערשטאג זאגט ער מיר אז ס'דא א חיוב וואס ער דארף האבן דעם עמוד, ס'איז די כמספר. פרעגט מען ווען פרעג איך וויאזוי הייסט ער האט ער מיר געזאגט א נאמען, זשע פרעג איך נאך וועם איז ער א חיוב זאגט ער נאך א טאטע פאר מיר, א טאג שפעטער גיי איך אין די גאס זאגט מיר איינער כ'האב געזען דו ביסט געגאנגען זוכן א מנין דא, ווייסט אז דא איז געווען א מנהל פון א תלמוד תורה וואס האט אפגעטרענט הונדערטער קינדער, ווי ס'האט אנגעהויבן די מעשה מיט זיבן אכט און ניין יאר צוריק. האט אנגעהויבן יעדער צו רעדן, ווייסט, אונז זעען אין די תורה, איינע פון די גרעסטע ניסים איז געווען, ויפתח השם את פי האתון, א אייזל זאל קענען רעדן, דאס איז א נס, און דעם אתון האט מען באשאפן ששת ימי בראשית, אבער ס'וואלט נישט געקענט זיין אזא זאך, אתון א אייזל זאל רעדן, איך האב געמאכט ויפתח השם את פי האתון, האתון איז אן אומגליקליכער מענטש, מען האט אים אפגעטרענט און מען האט מורא געהאט צו רעדן, ברוך השם היינט רעדט יעדער, ס'איז פונקט אזא גרויסע נס ווי דער אייזל פון בלעם ווען ער האט גערעדט, פונקט אזוי גרויס. מען האט קיינמאל נישט גערעדט, און פלוצלינג האט מען זיך גענומען רעדן. זאגט ער מיר, הרב ראזענבערג, איר ווייסט נישט אז דער איד וואס האט זיך געשלאגן מיט אייך אויף מפטיר, דאס איז דער איד וואס מען האט אים דעמאלטס ארויסגעווארפן, ווייל דעמאלטס האט מען נאך נישט איינגעזעצט אזוי, האט דעם מענטש ארויסגעווארפן, און ווי איז ער געווארן א מתפלל? ביי דעם רב. ער איז פון די חשובע מתפללים. האב איך געזאגט יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס דער אייבישטער האט מיך נישט צוגעלאזט נישט ראש השנה זאל איך דא דאווענען און נישט איך זאל עולה זיין מפטיר נאך מיין טאטן סאו ברוך מרדכי דו ביסט נישט קיין בן יחיד דא אסאך רעבעס וואס זיי בעקן אים די אלע חזירים. נאכגעזאגט די וואך, נישט געוויסט, שם משמואל זאגט, דעם וואס א מענטש זעהט אז ער האט געזינקען זייער נידעריג, ער איז שוין דורכגעגאנגען וואס אימער ס'זאל נאר נישט זיין, דעם איז א סימן אז ער קען ארויף גיין דאס העכסטע אויך. ווייל אז מען גייט אראפ קען מען ארויף גיין אויך. אט ביי דעם האלט מען יעצט. מענטשן זענען געזינקען זייער ביליג, זייער נידריג, און זיי קענען זיך אויפהייבן. אבער איך האב נישט קיין פראבלעם אז דער מענטש הייבט זיך אויף. איך האב נישט קיין פראבלעם. נישט דאס איז מיין פראבלעם. מיין פראבלעם איז ער דארף נישט זיצן אויבן אן. און ער זאל טון אזוי ווי דער ראשית חכמה זאגט. א מענטש האט געהארגעט איינעם בשוגג, זאגט דער הייליגער ראשית חכמה. ער זאל ארום גיין אין גלות א גאנץ לעבן, און איבעראל ווי ער קומט אריין אין א שול. איז געווען אזא פיעקעליק העכערן אויוון, דארט פלעגט מען זיך לייגן שלאפן, ס'איז געווען גוט ווארעם, ער זאל זיך לייגן אויפן פיעקעליק, און ער זאל שרייען רוצח אני, איך האב יענעם און יענעם געהארגעט, דעמאלטס ווייס איך אז זיי האבן תשובה געטון, ברוך מרדכי דרייט זיך ווידער אין א מקווה פול מיט קינדער, יעצט אין פלארידע, איינער דארף זיך מרחם זיין און אפקאלן.

האב איך געקענט יעצט מוחה זיין, כ'האב געזאגט פאר דעם רב, אז דו לאזט אריין אזא ראש ישיבה, האסטו א חלק פון זיין עבירה. ניימיקס האב איך געוואלט דאווענען אין רחוב הגרועים, האט מיך נישט אריינגעלאזט, ווייל איך קלאמפ נישט און זאג נישט אז איך האב איינגעזעצט א איד. אוי בין איך צופרידן טאמער ס'איז אמת, ס'איז ליידער נישט אמת. כ'האב אנגעדרייט, און ס'איז זיכער איך דריי יעצט אויך אן די שטאט. האט געמאכט יעצט א נייעם ווידעא סיסטעם איז געגאנגען נאך געלט איך אליין האב געגעבן צושטייער דערפאר איך דארף דאווענען פארן עמוד פרייטאג אויך קומט צו דער רב פון גרשי און ער פרעגט וואס געוואלט דאווענען פארן עמוד ווייל דא דאווענט מען דאך פאר די שקיעה במילא קען אן אבל דאווענען אדער א חיוב אמעריקע דאווענט מען דאך א שעה נאכן זמן דאווענט נישט איינער שוין א חיוב ווייל ס'איז שוין שבת. פרעגט ער צו איך וויל דא דאווענען, דא דעם רב, דו ווייסט דאך קיינער קען מיך נישט דא, און עס וועט זיך אנהייבן א געשמועס ווער איך בין, איך רעד א אנדערע הברה, איך רעד אונזער אידיש, איך רעד נישט אָ נאר אי, רופט מען דין הדין, קיינער קען מיך נישט דא, יעדער פון די שול האט געגעבן צושטייער פאר די ווידיאו, און מען האט געפרעגט וואס מה יום מיומיים? האט מען געזאגט סדרייט זיך דא עפעס איינער פון אמעריקע ער בויעט דא מקווה'ס הע ער האט אונז שוין מגלה סוד געווען וואס דא גייט פאר ליטל דיד ווי נאו וואטס גאוינג אן. יעצט כ'האב געוואלט ענדיגן די וואך דעם שיעור מיט א שיינע מעשה פון הרב זכריה וואלענסטין, ער פירט אן א מוסד אור נאוה, ער האט אן אייגענע ישיבה, ער טוט פאר טינס עט ריסק, ער טוט פאר בחורים וואס זענען אראפ פון וועג און פאר מיידלעך וואס זענען אראפ פון וועג, מען האט געעפענט אין פלעטבוש א גרויסע דזשים אז די מיידלעך זאלן האבן ווי צו גיין זיך שפילן, דאס איז א זאך וואס סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, עט נישט טוהן. ווייל אונז האמיר נישט קיין דריי פארטס, ס'איז דא א משוגענער נחום ראזנבערג וואס ער האט אילוזשענס, הילוסינעישענס האט ער, איז עפעס א גרויסע ישיבה, אן ארגענעזעישן וואס איז מיר שולדיג אסאך געלט, און איך טענה צו זיין נושא ונותן, איצט האבן זיי געזאגט זענען מסכים צו צאלן וויפיל, איך מיין אזוינפיל און אזוינפיל, אבער איך מוז אונטערשרייבן אז ס'איז אלץ הילוסינעישענס און נישט אמת, איך וויל נישט זאגן די ענדע וואס איך האב זיי געזאגט ווייל איך דארף נישט גיין אין פאבליק, אבער למעשה. הילוסענעישענס! דאס איז דאך וואס דא גייט פאר ביי אונז, אלץ איז הילוסענעישענס. און ראזענבערג איז א משוגענער, און ער האט הילוסענעישענס. און וואס זענען זיינע הילוסענעישענס? זיינע הילוסענעישענס זענען אז ביי אונז איז דא סעקשועל אביוז. נישט דא גארנישט, ביי אונז איז אלעס צדיקים. עניוועי. סאו, למעשה ס'דא מענטשן וואס זיי ווייסן דעם אמת און וואס זיי טוען איז אזוי. ביי אונז וואלט מען אויך געמעגט דאס איינפירן, מ'זאל מאכן א דזשים על טהרת הקודש. אז די אלע מיידלעך וואס ארבעטן לאמיר זאגן פון ניין טו פייוו צו ביז סיקס און זענען ארויסגעווארפן פון ה ה פון זייערע עלטערן שטוב אדער זענען אליינס אוועק שוין זענען שוין גענוג אלט זאלן האבן א סאושעל פלאץ ווי זיך צאמצוקומען מען זאל זיי האלטן אנדער קאנטראל מען זאל זיי זאגן דרשות אויך זאגן זיי שיינע דרשות פאר יעדן יום טוב פאר יעדע יומא דפגרא.

זענען דורך משונה'דיגע נסיונות אויף די דזשאבס, די קאלן מיך אפ, איך שיק זייער אסאך פאר העלפ, איך ווייס איך קען זיי נישט העלפן, און ס'האט זיך אריינגעכאפט די לילה ס'רשע, לילה ס'רשע דאס איז א שדכנ'טע, די שדכנ'טע פון כל צרוע וכל זב מיט כל טמא לנפש, ווען די חשק האט זיך אריינגעכאפט, נאטינג קען קיור איט, עקסעפט דער באטרעפנטער אליינס, ס'איז אלץ דא א ברעיקינג פוינט, ווי דארט איז דא א סטאפ סיין, דער אייבערשטער זאגט יעצט האסטו א טשויס, אידער יו טורן רייט און יו פירגעט די וועי, דעט יו ווענט וויט, אר יו טורן לעפט, יעדער מענטש גייט עס דורך, נישט איין מאל אין לעבן נאר אפאר מאל אין לעבן, ממילא וויל איך עטס זאלטס עס אויסהערן, און ס'זאל אין ענק אריינברענגען אביסל עזות דקדושה, אונז זעמיר אידן, דער אייבערשטער האט אזא קליין פאלק, און אזא הייליג פאלק, אונז זעמיר זייער לימיטעד, אז אונז גיימיר ארויס אויף שלעכטע וועגן בלייבט דער אייבערשטער פארשעמט, און די מינוט דער אייבערשטער בלייבט פארשעמט, און דו האסט עס געטון, ביסט אויף גרויסע צרות. לעטס טריי טו ביהעיוו, ווען א בחור וויל דיך אנרייצן, דעט הי לאווס יו, און ער וויל דיך טאטשן און פאטשקען, זאג אים ער זאל גיין פלייען א קייט, קאוז הי דאזענט לאוו יו, הי לאווס הימסעלף. אמאל האט איינער געפרעגט איינעם, יו לאוו טונא פיש? זאגט ער, יעס איי דו. זאגט ער, סאו וויי דו איט איט? מאכסט דאך ווייניגער טונא פיש אין די גאס. דעט מיענס יו לאוו יור סעלף, נאט טונא פיש. און דאס זאלסטו וויסן. נאכן סעקשועל דיזייער, העט דיך דער בחור אזוי פארשעמען און אזוי ארויס. קאפען און דיך צוטראגן אין אלע גאסן, סאו טריי טו אנדערסטענד, לאו איז אנלי נאכדעם ווען מ'איז געשטאנען אונטער א חופה, און נאכדעם ווען מען זעט מען פארשטייט זיך, מען איז געשטאנען אונטער די חופה אויכעט נאר ווייל מען איז אויסגעגאנגען, מען האט געזען מען פארשטייט זיך אויסגעגאנגען אדער אין א הויז, און אז מען שטייט אונטער א חופה און איז ריין צו אידישקייט דעמאלטס איז עס לאו, ווען נישט איז עס זנות. תאוות רעות מיט זנות. טריי טו אנדערסטענד דעט ענד טו עקספלעין איט טו יור טשילדרען. ס'איז נאטינג ראנג, טאלק טו יור טשילדרען סטרעיט, סטרעיט ענד אפען. יעצט הייב איך אן עס ארויפצולייגן. ס'איז פופצן מינוט. יעדער זאל מיטנעמען א נעפקין אדער א טאשטיכל, קאז איי קען אלמאוסט גערענטי יו, דיינע אויגן גייען נישט זיין טרוקן. און יעדער וואס האט קינדער מיט אייניקלעך ווייסט, מ'דארף וואטשן. איינער האט מיר געזאגט, האט אריינגעשריבן, כ'האב עס ארויפגעלייגט. ר' נחום, די אלע חברה וואס זיי טוען דיך ענטעגענייזן סתם בא'עוול'ען, דאס איז ווייל זיי ווילן דיך אונטערברענגען. לאז דיך נישט, און איך בין א איד וואס כ'האב קינדער און אייניקלעך, און איך בין זייער זיכער אז מיינע קינדער גייען מצליח זיין, ווייל ס'איז דא א שומר וואס ער היט זיי, דער שומר איז הרב נחום ראזענבערג. איר ווייסט נישט וואסערע השפעה איר האט אויף יעדן איד אין די גאס, און די אידן גייען אהיים און זיי האבן קינדער, ווערט א גאנצע זאך, זאגט ער ברוך שמסר עולמו לשומרים.

סאוט סייד שיקאגא, שי וואזענט רעלידזשעס, דעי ווער הארדלי דזשואיש, שי וואס בארן דזשואיש באט דעטס עבאוט איט, ענד הער פערענטס פעלט אוט אוו טאון, יו נאו דעי סטיל העוו ווערי סטראנג דעי סקולס, סאנדעי פראגרעמס, תלמוד תורה, ענד דעי פעלט יו נאו שי'ס דזשואיש ווי שוד סענד הער טו תלמוד תורה לעט הער ליטל ביט לערן עבאוט ווער שי קאמס פראם, מעיבי א ליטל היברו, אולפאן, יו נאו איזרעל, יו נאו א ליטל ביט, נאט טו מאטש, סאו דעי סענט הער טו דיס קאנסערוועטיוו, אר מעיבי רעפארם איווען.

דיס טיטשער סעד, דיס טיטשער פעל אין לאוו וויט דיס ליטעל קיד, שי וואס ניין יערס אולד, פארט גרעיד, ענד שי דיסיידעד שי איז טעיקינג הער האום פאר שבת, שי איז גאנע אינווייט הער פאר שבת איווען דאו שי איז גאנע געט פייערד, סאנדעי שי איז געטינג פייערד, קאוז יו נאט אלאוד טו, סאו שי קאלס אפ די פערענטס ענד שי סעיז יו נאו יור ליטעל מרים איי וואלד לאוו טו העוו הער פאר שבת, דעי אר לייק אקעי נאו פראבלעם, דעי סענד דיס ליטעל מרים פאר שבת, שי קאמס טו הער טיטשער פאר שבת, שי סטענדס דער ענד נאו די טיטשער איז לייטינג קענדעלס, טיטשער איז לייטינג קענדעלס, דיס ליטעל מרים, יו קען אימעדזשין אין אמעריקא נעבעך, דער איז מעני פיפל הו נעווער סאו קענדלס בינג ליט, נעווער, נעווער, דזשאסט סאמבאדי דעט איי קנאו ווענט טו סי פראגרעם אין מיאמי ענד שי סעד דעט אין א רום אוו א האנדרעד פיפל שי עסקט אוו די האנדרעד פיפל טו רעיז דער הענד איף דעי קנאו עניוואן איף דעי העוו א רעלעטיוו נאט איף דעי קנאו איף דעי העוו א רעלעטיוו אין דער פעמילי דעט אינטער מעריד וויט א נאן דזשו עווערי סינגל פערסאן אוו די האנדרעד פיפל רעיזד דער הענד יו הער אין א רום אוו א האנדרעד דזשוס עווערי סינגל דזשו אין דעט רום העד א רעלעטיוו

קענדלס אין הער האוס אן שבת, סאו שי וואס עמעיזד, סאו שי סעד ווער אר מיי קענדלס, יור לייטינג איי וואנא לייט, סאו די טיטשער סעד נאו איי לייט פאר יו, שי סעד נאו איי דאנט וואנט יו טו לייט פאר מי, ביקאוז איי דאנט נאו איף איים עווער גאנע געט א טשענס אגעין, מיי מאדער דאזענט לייט ענד איי וואלד לייק טו לייט קענדלס, סאו די טיטשער סעד אקעי איטס נאט די ענד אוו די ווארלד, וויל גיוו הער טו קענדלס, סאו דעי געיוו הער טו קענדלס, ענד שי די טיטשער ווענט לייק דיס, ענד די קיד דידנט נאו וואט שי איז דואינג, שי אלסא ווענט לייק דיס.

איי עם די מלאך אוו די קענדלס, איי עם די טו קענדלס דעט שי ליט, ענד איי סעי יו העוו טו גיוו הער א טשענס, השם סעיז האו לאנג דיד שי, האו לאנג דיד איט טעיק טו לייט די קענדלס, פארטי סעקאנדס, שי מעיד א ברכה, שי העז א פארטי סעקאנד טשענס טו טשעינדזש הער סעלף, פארטי סעקאנדס, אקעי, קאר איז גאוינג, גירלס אר אין די קאר.

און זיי לאסט און זיי סעי האו דו יו געט טו וועסט לעטס סעי טווענטי טוירט סטריט וואטעווער איט איז מערי סיטינג אין די בעק שי סיס פאר גערלס שי שי ריעלייזעס דעט דער דזשואיש שי סעיס אה וועסט טווענטי טוירט דעטס ווער מיי סקול יוזט טו בי רייט איט וואס יוזט טו בי א קאנסערוואטיוו סינעגאג נאו איטס נאו איטס אן ארטאדאקס שוהל שי סעיס גערלס האפ אין די קאר און אה יו וואנט האפ אין די קאר יו גערלס אר רעלידזשעס סאו פאלאו מי און אייל טעיק יו. טו די טו די טו די סינעגאג אנדער יו אדערווייז יו נאט גאנע יו נאט גאנע בי עיבל טו פיינד איט וואן אוו די דזשאב גערלס פון ניו יארק סעיז עקסקיוז מי האו די נאו עניטינג אבאוט א סינעגאג שי סעיז וואט די טאלק אבאוט איים דזשואיש שי לוקס עט הער טשעסט און סעיז איי דאנט טינק סא סאמטינג העפענד טו יור מגן דוד איטס נאט לוקינג ווערי רייט אווער הער שי גאוס אוי נאו נאו איים גאוינג טו מערי וויני און און און און די סטארי איז א מאטש לאנגער סטארי באט וואטעווער איט איז

דיס וואמען הו איז אין די קאר וויט הער פרענדס וויערינג א קראס אן א וועי טו טשורטש טו געט מעריד וואט יו גאנא דו יו גיוו אפ יו וואק אוועי סאו וואט עמעי גאנא דו רייט וואט קען איי דו דיס גערל שי איז ברוקלין גערל רייט שי האט חוצפה שי סעיז שי סעיז טו הער ליסען יו דזשואיש וואי דאנט יו געט א בלעסינג פרום די ראביי שי גאט א בלעסינג פרום די ראביי שי סעיז יא זיי אר אין די מידל אוו סערוויסעס יו נאו סעטערדעי סערוויסעס קאם אינסיי געט א בלעסינג פרום די ראביי. ש קאוז יו נאו וואט איים דזשואיש איי שוד געט א בלעסינג פון די רבי ש טעלס הער פרענדס וועיט טו מינוטס איים גאנא גאו אינסייד טו די סינעגאג איים גאנא געט א בלעסינג פון די ראביי נאט נאוינג אויף קאורס דערס נאו וועי א ראביי איז גאנא גיוו יו א בלעסינג טו מערי וויני באט די דזשאב גערל ניו דעט באט שי דידנט נאו דעט סאו ש איז אבאוט טו געט אוט אוו די קאר די דזשאב גערל סעיז יו ריעלי שודנט ווער דעט אין סינעגאג איט מייט לייק שאק אים א ליטל ביט ש קאוז אוי אוי יור רייט א האנדרעט פערסענט איים סארי איטס נאט רעספעקטפול ש טעיקס אףף די קראס ש טעיקס אףף די קראס אויף הער נשמה און שי פוטס איט אן אן די טשעיר, און די וועי שי סעיס אווער די סטארי דעט וואס די טורנינג פוינט, ווען שי טוק דעט קלאוס אףף און פוט איט אן די טשעיר, דעט וואס וועיר שי אופענד אפ א ליטעל ביט פאר האשעם, א ליטעל ביט, א ליטעל טיני האול פאר האשעם, סאו שי גאוס אהעד און שי קומס אינטו די שול, שי וואלקס אינטו די שול, נאו שי איז אין א וועדינג גאון, איים שור איט וואזענט ווערי צניעות'דיג רייט, שי וואלקס אינטו די גערלס סעקשאן אוו די שול, און יו נאו דעי אר יוסט טו אוט אוו טאונערס, בעל תשובות און סטאף לייק דעט, און די רעביצען סינדען און ר' לוי סינדער און דער לייק. אקעי ליסן יו נאו סאם בעל תשובות טעיק איט א ליטל ביט שי טוק שבת קאלא שי טוק ווערי ליטערעל סא שי ווענט אהעד און שי בויט א יו נאו שי בויט אהעד א וועדינג גאון וויר נאט גאנא סעי עניטינג סא דעי נאט גאנא סעי עניטינג פיין שי קאמס אין די רעביצין געטס אפ שי גיווס אר א האג און א קיס וואטס אפ וואטס גאון אן. און שי סעיז נאו איים ווייעינג דיס קאוז איים גאוינג טו איים געטינג מעריד, טו הו? טו וויני? שי גאוס היז דזשואיש? נאו היז נאט דזשואיש, ווער אר יו געטינג מעריד? טשורטש? שי סעיז ליסן וויר אלמאוסט פינישט פרעיאינג, מעיבי מיי האזבענד, יו נאו היז די ראביי אוו די סינעגאג, היל טאלק טו יו, מעיבי היל גיוו יו א בלעסינג, איי דאנט נאו, וויר אלל פלעיאינג די סעים געים, רייט? אקעי, עניוועי, זיי פינישט דאווענען. שי'ס וועיטינג, די גוירלס אר ביפינג אין די קאר ארעדי, זיי געטינג קרעיזי, ענד די רעבי קאמס אוט, הי סיס דיס ביוטיפול דזשואיש גוירל, שי'ס איז מרים, ס'איז דזשואיש גוירל, הר נעים איז מרים, הי סעיס, הי סעיז ליסען, איים נאט טעלינג יו, וויני, נאט וויני, וואטעווער, באט יו נאו וואט, מעיבי בעפאר יו מערי הים, ספענד א שבת אר טו וויט אס, ענד דען דיסייד איף יו וואנט טו דו דיס, ביקאז' איף יו גאנא מערי הים יו נעווער גאנא העוו א שבת. מעיבי איטס סאמטינג יו שוד לוק אינטו און דען אויב טו טו יו פוש איט אף פאר א וויק טו וויקס טרי וויקס וואטעווער איט איז ווען א נשמה יו נעווער איי מין מעיבי סאם אוו יו גייס האוו סין איט באט ווען א נשמה אנרעוועלס איט אנרעוועלס ביקאז אווער סאולס וואנט האלינעס סאו ווען יו ווען יו סטארט טו סקרעטש אף די דירט א ליטל ביט און די דיימאנד שיינס טרו איט וואנטס טו ברעיק אלל דעט דירט אף סאו אוטאמאטיקלי וויטאוט דידנט מעיק עני לאגיק סענס שיז אן א וועי טו ער וועדינג רייט. שי קעים אוטסייד, שי סעט אווער די סטארי, שי סעט שי קעים אוטסייד ענד שי ווענט טו הער פרענדס ענד שי סעט גירלס איים פאספאונינג די וועדינג. אה יו קענט דא דא דא ווי ניו איט די מינוט יו סטארט טאלקינג טו דזשואיש גירלס ווי ניו דיס איז גאנע העפען ווי הערד אבאוט יו גייס לייק דיס יו נאו יו נעווער מעיק אפ יור מיינד ענד יו ב ד ד ד ד שי טורנס אראונד טו סוזי וואן אוו די גירלס סיטינג אין פראנט שי גאוס יו קען מערי וויני פאר מי ביקאוס די טו אוו יו בין לוקינג עט איטש אדער עניוועי אלל די טיים אייוו בין וואטשינג יו סאו יו קנאו וואט, די האל איז דער, איטס פעיד פאר, די פריסט איז דער, יו גאו מערי הים. ענד דעי דראוו אףף. ענד העיר וואס דיס גערל סיטינג אין א שול אין א וועדינג דרעס אן די דעי דעט שי וואס גאוינג טו מערי ווימען. אקעי, סאו דעי טוק הער, די ראביי טוק הער אינטו היז האוס ענד דעי ענדעד אפ קאלעקטינג מאני ענד דעי סענט איר טו ארץ ישראל, מעיבי איווען טו נווה, נאט שור ווער שי ענדעד אפ, באט איי טינק איט וואס נווה. ענד שי ענדעד אפ גאוינג טו ארץ ישראל פאר א יער, ענד פאר טו יערס, ענד שי ענדעד אפ דעיטינג אנאדער גיי. דעט גיי ענדעד אפ ביקאמינג א רב אהרלע חסיד, דעי ענדעד אפ ליווינג אקעי פראם שיקאגא, גאוינג טו טשורטש אן א שבת, וויערינג א קראס, טו געט מעריד טו וויני ביי א פריסט, ענדעד אפ א רב אהרלע חסיד אין מאה שערים ירושלים, קאוז הקדוש ברוך הוא סעיז איטס נאט פאר יו טו פיניש, דזשאסט געט איט סטארטעד, איי קען טעיק א גירל פראם קריסטען סקול וויערינג א קראס אן א וועי טו טשורטש.

אבאוט טען יערס אגאו טאלד מי דיס סטארי, שי וואס א סעמינערי גירל ענד שי אן אן שבתים דעי סענד די סעמינערי גירלס אוט טו ספרדיק האומס, חסידיק האומס, אפ נארט, דאון סאוט טו טו עקספיריענס דיפרענט שבתים, סאו דיס טו גירלס ווער סענד טו דיס האוס אין מאה שערים, דעי קאם אינטו די האוס, דעי סיט דאון, די נו די רב אהרעלע גיי וויט די ביג ווייט יא נו ווייט יארמערקעס,

סאו איט קאוד בי איטס דער מנהג, רייט? סאו דעי סיט דער קווייעטלי דעי דאנט סעי עניטינג, איף יו טינק איי האוו א ליסט, דעי סעד דעט שי סטוד דער פאר פארטי פייוו מינוטס טו לייט קענדלס, עוועריוואן הו דאזענט האוו טשילדרען, עוועריוואן נידס רפואה שלימה, שי דזשאסט העד א האול ליסט, קרייענג ביי דיס נעים, קרייענג ביי דעט נעים, דיס וואן נידס א שידוך, ממש לייק א רעביצען. שי פינישעס די פארטי פייוו מינוטס, שי סיטס דאון. שי סעד, סאו יו וואנדערינג וויי איים וויערינג דיס דרעס? שי סעד, די ריזען איים וויערינג דיס דרעס איז ביקאוז איי וואס ריווארדעד אן שבת ביקאוז ווען איי וואס א ליטעל גירל איי ליט קענדעלס ענד איי נאו דעטס וואט סעיווט מי ענד דערפאר סינס איי פאונד גאד אן שבת אין דיס וויערינג דרעס איי מעיד א נדר דעט פאר די רעסט אוו מיי לייף